א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מקץ, פרייטאג איז ראש חודש טבת. ס'איז די זעקסטע לעכט פון חנוכה. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ס'קומט יעצט זאת חנוכה, מען דארף באמת אביסל מתבונן זיין וואטס גאואינג אן. קודם וויל איך ענק זאגן דער מצב איז שרעקליך, א י אונז ווייסמיר פון הייליגן חפץ חיים אז יעדער געדאנק דויערט זיבעציג יאר, אזוי ווי דער גלות בבל, מדינת ישראל, האבן גרויסע צדיקים געזאגט וועט אונטערגיין נאך זיבעציג יאר, נארמאל זעהט מען נישט אונטער וואסערע א וועג ס'וועט אונטערגיין, ס'איז א שטארק לאנד, זיי האבן אטאם באמב, זיי האבן אלעס, איז יעצט קען מען זעהן וויאזוי דער אייבערשטער האט געמאכט א שיפט. אין די גאנצע באפעלקערונג פון די גוים, איך האב ענק שוין לאנג געזאגט, די גוים זענען בהמות, אין אמעריקע אויך, אז זיי האבן זיך גע'חנפ'עט צו מדינת ישראל, די אלע צרות וואס די אראבער לויפן זיי נאך, און די אלעס וואס מען לויפט נאך פאר פראנקרייך, און דאס וואס מען לויפט נאך פאר דייטשלאנד, איז ווייל זיי געבן פאר ארץ ישראל געווער, דייטשלאנד האט געגעבן אפאר סאבמארינס, למעשה איז געווארן יעצט א שיפט אין פאליסי, און דאס איז א חורבן עולם. האמיר אריין געוועלט אבאמא נישט איך, איך האב נישט געוועלט פאר אים, איך האב געזאגט אז די תורה זאגט ער איז אן עבד לעבדים אז אונז נעם מיר אים צו זיין אונזער פירער איז עס אן עבד כי ימלוך אויף דעם זאגט דער אייבישטער קען איך נישט מוחל זיין, אקעפנים ס'איז נישט וויכטיג יעצט למעשה. פאר ער איז ארויס געגאנגען. גייט דאך יעצט ארויס, האט ער געמאכט א יו-ען רעזעלושען אז מען דארף צוריק גיין, ער וויל צוריק גיין צו די בארדערס פון סיקסטי סעווען, נאך א מזל ער וויל נישט צוריק גיין צו די פארטי עיט בארדערס. שוין, ביבי נתניהו האט אנגעהויבן צאמצורעדן אויפן פרעזידענט, און די אייגענע מענטשן האבן אים געזאגט דו דו מאכסט א פעלער, מיטן גוים מוזטו דיך אויפפירן נארמאל, מיין נאכנישט ביסט בעל הבית אין די וועלט. זיינע געוועזענע ביבי נתניהו'ס געוועזענע אויסן מיניסטערס אלע פארדאמען יעצט, ער האט אבער נישט געוויסט. וואס דער פלאן איז, ער האט געמיינט ס'איז סתם א רעזעלושען און מ'פייפט זיך אויס אזוי ווי מ'פייפט זיך איבעראל אויס פארקערט, מ'האט געזאגט מ'טאר נישט בויען אויף די אלע שטחים פון נאך סיקסטי סעווען, האט ער יעצט געמאכט א מיטינג אין כנסת אז ער גייט דאבלען און טריפלען די דירות וואס מ'גייט דארטן יעצט בויען, שוין, דאס וואלט געווען אלעס זייער גוט, אז ס'איז א מחיה. וואס איז אבער געשען? ס'איז געשען א ביטערער אומגליק, דזשאן קערי דער סעקרעטערי אוו סטעיט פאר די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, אויסן מיניסטער פון אמעריקע האט יעצט געדרעפטעט א רעזעלושען, ס'איז נאכנישט פערטיג אבער מ'ווייסט שוין וואס דארט גייט שטיין, אז מען טוט אנערקענען די פאלעסטינער פאר א לאנד. דאס איז עס. יעצט איז פונקט זיבעציג יאר וואס מ'האט געגרינדעט מדינת ישראל, פון ניינצן הונדערט פארטי אכט ביז צוואנציג אכצן איז זיבעציג יאר, יעצט גייט זיין א לאנד. יעצט וואס איז אונז א חילוק צו ס'איז א לאנד צו ס'איז נאר אן עטאנעמי? ס'איז א גרויסער חילוק. אז ס'איז א לאנד איז ער בארעכטיגט צו האבן געווער, ער איז בארעכטיגט די אלע געווער וואס מ'שווערצט אריין דארף מען מער נישט שווערצן, ער קען עס ליגעל באקומען פון די גאנצע וועלט, און אז ער קען עס ליגעל באקומען וועט זיין בלוט וועט זיך גיסן יעדן טאג, זיי זענען דאך אומפאראנטווארטליכע אראבער. און ווער שמועסט נאך מיט אריין שווערצן נוקילער? רבותי די געים איז אווער, טאמער גיי מיר אונז נישט איבערבעטן דעם אייבערשטן יעצט, ביי דעם זאת חנוכה און לאזן א טרער זאג איך ענק רבותי אונזער אלע לעבנס, חלילה מיטן געהארעוועטן דור וואס מען האט אראפגעברענגט ס'וועט זיין חלילה א כליון חס ושלום חס ושלום דא אין מאנטענע א סטעיט אין די יונייטעד סטעיטס ווי די קעי קעי קעי, קו קלאקס קלען, האבן זיך צוריק אויפגעוועקט און זיי פראטעסטירן יעצט קעגן דעם איד אין אמעריקע, מען רעדט שוין נישט פונעם איד אין ארץ ישראל. דער מצב איז איום ונורא. יעצט איז געגאנגען מדינת ישראל, זיי ווילן דאך נישט די גאווה, די אידישע גאווה, ציוניסטישע גאווה, זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געזאגט אזוי פאר די וועלט, אז די אלע וואס זיי האבן געוואוט אין די יו ען פארן רעזעלושען פון די בארדערס פון סיקסטי סעווען, מען רעדט דאך נאכנישט פון דעם וואס איך זאג ענק, וואס מען גייט יעצט מאכן א דרעפט אז זאלן באקומען א געהעריגע לאנד. איז די האבן געוואוט איז געווען בריט בריטען, ענגלאנד, פראנקרייך, רוסלאנד, טשיינע, אלע ווילן מער נישט האבן די די אראבער זאלן זיי באפאלן, דזשעפען, יוקרעין, דאס מיינט אז מ'וועט נישט קענען פארן צו ר' נחמנ'ן אויך נישט, ווייל אז ס'וועט ווערן א ריס צווישן יוקרעין און צווישן מדינת ישראל איז גענדיגט דער גאנצער ר' נחמנ'ס ציון, און נאכדעם איז געווען ענגאלע, און נאכדעם איז געווען אידזשיפט, מצרים, נאכדעם איז דא יוראגוויי, ספעין, סענעגאל, און ניו זילענד. געגאנגען ביבי נתניהו און ער האט זיי גאר געלייגט אין חרם, ער האט געזאגט אז די אלע וואס האבן געוואוט קעגן די מדינה, מיט די וויל ער נישט האבן מער קיין מגע ומשא, ער האקט אפ טייס מיט זיי, געהערט וואס א חוצפה דאס איז, ער קען דאך נישט עקזיסטירן אז ער האט נישט רוסלאנד און ער האט נישט די אלע גרויסע שטעט, מצרים, מצרים איז גוט היינט מיט מדינת ישראל, פאר דעי איז ער נישט גוט. און איך זאג ענק רבותי הייבטס אן צו זעהן ווי מען האלט, מען האלט שוין אין די זעלבע ווי מען האט געהאלטן אין ניינטין טורטי ניין אין יוראפ פאר ס'האט אויסגעבראכן די געוואלטיגע וועלט מלחמה, ס'וועט זיין אן אומגליק וואס דא וועט זיין. יעצט איז דא א אויסן מיניסטער פון ארץ ישראל וואס ער האט געזאגט דא אין די סי ען ען אז ער גייט איבערווייזן אז אבאמא איז אונטער די גאנצע זאך. סא ביג דיל ער איז אונטער די גאנצע זאך? ער איז אן אראבער, וואס ווילסטו פון אים? ווער האט ענק געזאגט ער וועט נישט זיין? ס'איז שרעקליך רבותי, אונז לעבן מיר יעצט אין אזאלעכע סכנה'דיגע צייטן, מען מוז זיך איבערבעטן מיטן אייבערשטן. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, מען האט געזען אז די קעמערעס איז זייער גוט, איך ווייס למשל איך האב מיך ארומגעשלאגן מיט סאטמאר, איין טאג זענען זיי געקומען און זיי האבן געטענה'ט מען דארף נישט, די מלמדים טאטשן נישט, און זיי האבן גענוצט זייערע פאליטיק. דעמאלטס איך האב אויך שוין דורך געפירט, כ'האב געהאט סייעתא דשמיא, כ'האב געטענה'ט אזוי ווי ס'איז א פאבליק סקול, ס'איז נאר א פרייוועט סקול אבער ס'דארף האבן א דין ווי א פאבליק סקול אז ס'זאל זיין ווידיאוס און די גאווערמענט האט עס אקעיד און זיי באצאלן פאר דעם, דעמאלטס האבן מיך אפגעקאלט די משמרת הפיפיק פון סאטמאר, די משמרת הצניעות אזוי גערופן, די וואס האבן אטאקירט אונזערע קינדער און זיי האבן געמאכט געלט, האבן זיי דעמאלטס מיר געזאגט נאכן דאס געווינען, דעטס איט, די געים איז אווער. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא אלטע מענטשן וואס מען שלאגט זיי, ס'איז דא למשל א צוואנציג יעריגער מענטש וואס ער איז בעד באונדעד, ער איז נישט געזונט, ער איז זעקס און צוואנציג יאר אלט, און דער וואס ער נעמט קער פון אים האט אים אנגעפראסקעט מכות, ס'איז דא א ווידיאו דערפון, נאכדעם איז דא אן איין און ניינציג יעריגע פרוי וואס דער וואס ער נעמט קער פון איר האט איר אויך געגעבן מכות. קיצור די גאווערמענט איז געקומען צו א קאנקלוזשען אז זיי געבן ארויס קעמערעס פאר יעדן ווער ס'האט אן אלטן מענטש וואס ס'דארף נעמען קער פון אים, און זיי געבן אים ארויס די קעמערעס ער זאל עס קענען לייגן שטילערהייט ביי זיך אינדערהיים קיינער זאל נישט וויסן, דעמאלטס וועט זיין א מחיה, אה, מ'וועט זיי נעמען איינצוזעצן. און אין המודיע אין פעידזש פינף, ניו יארק סעקשאן, דעסעמבער די טווענטי סעווענט, טווענטי סיקסטין, שטייט א גאנצע ארטיקל אז די אטוירני דזשענעראל פון דזשערזי האט געזאגט ער גייט יעדן געבן קעמערעס ווער ס'ברויך האבן פאר אן אלטן מענטש, דאס הייסט ער בארגט עס נאר מ'וועט עס צוריק געבן ווען מ'וועט עס שוין נישט ברויכן, אבער ס'איז גוט, ס'ווערט ארדענונג רבותי. איך וויל ענק זאגן נאך סתם א זייער א גוטע זאך, עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט ס'איז דא א איד חיים האלבערשטאם ער האט א כולל דארט, בני ברק, זיין טאטע איז דארטן א רב פון שיכון ה', בקיצור ער מ'האט געלערנט דארט מקוואות, כהאב זיי אויסגעלערנט, כהאב זיי מיטגענומען, איך בין ארום געפארן מיט זיי, יעצט האב איך אים געזאגט ער זאל גיין באקוקן מקוואות איך האב שוין באקוקט יארן צוריק אין תל אביב, האט ער געטראפן דארטן דעם סופר דעם שרייבער דער וואס ער נעמט קער, און יענער זאגט אים איך זעה דו קענסט גאנץ פיין מקוואות, איך וויל דיר זאגן דעם אמת איך בין שוין איבער זיבעציג איך קען שוין נישט קריכן אויף די דעכער, איך בין שוין אין א סכנה, איך געב דיר איבער אלע מקווה'ס וואס איך פיר דא אין תל אביב, כ'ווייס נישט וויפיל ער האט, זאגט ער, און דו ווייסט וואס איך געב עס דיר איבער, ווייל דו ביסט א חסידישער אינגערמאן, ווען נישט וועט אריינקומען די רבנות און אלע מקווה'ס וועלן זיין כשר. איז קאלט ער מיך אפ און זאגט מיר, זאלסט וויסן, דו ווייסט אליין נישט, דו קענסט שלאפן רואיג, דו דארפסט גארנישט טון, די גאנצע וועלט ארבעט פאר דיר, דו האסט יעצט אויסגעלערנט מקוואות, יעצט איז געווארן א גאנצע חפצא, און ס'איז דא נאך איינער מיט וועם ער פארט, וואס הייסט שניידער, ער איז פון רב שטיינמאן א חברותא יעדן טאג, און פארט ער אויך מיט אים? איז דער רב שניידער פארט כמעט יעדן טאג, איך קאל אים אפ, איין טאג פארט ער דריי שעה איין טאג פיר שעה, ווייל יעצט טריקנט מען אויס די מקוואות ווייל יעצט איז דא אינספעקשען, סאו ברוך השם ס'האט זיך געמאכט, ס'רוקט זיך, און דער אייבערשטער טוט אונז נישט פארלאזן. יעצט הייב איך אן צו פארשטיין פארוואס כ'האב געדארפט פארן אויף ארץ ישראל ראש השנה יום כיפור און סוכות דאס יאר און פאראיאר, כ'האב ענק געזאגט איך לערן דארטן פאר שיעורים אין מקוואות, ברוך השם. יא, ס'גוט דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין קדושה וטהרה ביי כלל ישראל און ס'קומט יעצט זאת חנוכה רבותי אויב אונז גיימיר נישט אראפלייגן די פיס און וויינען און בעטן דעם אייבערשטן זאלט איר וויסן דארף מען האבן רחמים אז דאס יאר זאל דורכגיין ווי עס דארף צו זיין. לאמיר אביסל רעדן וועגן דעם ענין פונעם נס פונעם נר חנוכה. כלל ישראל זענען געווען מלומד אלע יארן זייט זיי עקזיסטירן, זיי זענען געווען מלומד בניסים, אנגעהויבן נאך פון די אבות הקדושים, אלעס איז געווען ניסים, וויאזוי זאגט דער רמבן, סוף פרשת בא, שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע. אזוי ווי דער רמבן איז מסביר אין סוף פרשת בא ביי לטוטפות בין עיניך אז די ניסים איז סיי פאר א יחיד און סיי פאר א רבים. יעצט ס'איז געווען צוויי ניסים. וואס מ'האט קובע געווען א יום טוב. איינס האט געהייסן פורים און נאכדעם חנוכה. פורים איז געווען צווישן דעם ערשטן און דעם צווייטן בית המקדש, און חנוכה איז געווען ווי דער רמבם זאגט בערך צוויי הונדערט יאר נאכדעם וואס איז שוין געווען דער צווייטער בית המקדש. יעצט די נס פון פורים איז געווען מציל זיין אידן דעם גוף, מען האט געוואלט הרג'נען די אידן, חנוכה איז בכלל נישט געווען א ענין וואס מען האט געוואלט הרג'נען די אידן, פארקערט מען האט געוואלט מקרב זיין די אידן צו יונישע קולטור, ווער ס'ווייסט אביסל וועגן גריכישע קולטור, גריכישע האבן געהאט די שענסטע געבוי-זאכן, זיי האבן געהאט סטעדיומס מיט אלעם, אלעס איז גריס, גריס האט געהאט די שענסטע ארכיטעקטשור. און זיי האבן געוואלט אריינשלעפן די אידן אין זייער ווי מען זאגט קולטור, זיי מסכים געווען מען זאל לערנען תורה, נאר להשכיחם תורתך, נישט אז ס'איז עפעס א חכמת אלוקית, נע, ס'איז א שיינע חכמה, און אזוי וועלן זיי אריינעמען כלל ישראל צו זייערע אלע ווי מען זאגט עבירות מיט אומווירדיגע זאכן. יעצט די יוונים האבן זייער שטארק געוואלט מקרב זיין די אידן צו זייער גלויבונג, און די כלל ישראל די גרויסע מנהיגים האבן געווארנט דעם פאלק אז זאלן חלילה נישט, זיך מקרב זיין צו זיי ווייל ס'וועט נישט טויגן יעצט, דער אייבערשטער האט געמאכט א מורא'דיגע נסיון, איך רעד דערפון באריכות ווייל היינט איז אויך דא די זעלבע נסיון, היינט געבט מען געלט מען זאל ווערן גוי'איש, מ'זאל מען זיך מתייוון זיין, קיצור האט דער אייבערשטער געשיקט דעמאלטס דעם גרויסן אנטיוכוס הרשע וואס ער האט צושטערט די עבודה אין בית המקדש, ער האט אריינגעברענגט א צלם אינעם היכל, ער האט שוואך געמאכט די אלע אידן וואס זענען געווען ערליך, ער האט געהארגעט צענדליגע טויזענטער אידישע משפחות און די איבריגע האט ער פארטריבן אין פארשידענע לענדער און ער האט זיי פארקויפט פאר קנעכט. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז ביים ערשטן בית המקדש זענען געווען נביאים, ביים צווייטן בית המקדש זענען געווען די תקופה פון די תנאים, יעצט ביים בית שני איז געווען שמעון הצדיק, אנטיגנוס איש סוכו, ר' אלעזר בן חרסם, יוסי בן יועזר מיט יוסי בן. יוחנן, זיי האבן אנגעהויבן צו פירן זוגות, פארן. יעצט אנטיגנוס איש סוכו איז געווען דער וואס איז געווען נאך שמעון הצדיק, ער האט געלעבט אין דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און זעכציק יאר וואס די וועלט איז באשאפן געווארן, ער האט נאך נישט געהאט קיין זוגות, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט נאר ווען האבן זיך אנגעהויבן די זוגות, זוגות האבן זיך אנגעהויבן ביי יוסי בן יועזר און יוסי בן יוחנן, וועגן דעם עסטו נישט טרעפן א קיין שום מחלוקת אין זיין צייט, ווייל אלע חברים און חכמי דורו האבן זיך נאכגעצויגן נאך אים, אזוי זאגט דער מאירי אין מסכת אבות אין די פתיחה. יעצט די אנטיגנוס איש סוכו האט אבער געהאט צוויי תלמידים וואס זיי זענען נחמץ געווארן, איינער האט געהייסן צדוק און איינער האט געהייסן בייתוס, און די חכמים האבן מיט זיי געמוזט מלחמה האלטן, זיי האבן געהייסן די צדוקים, ס'איז געווען די בייתוסים און די צדוקים. יעצט, די חז"ל האבן מלחמה געהאלטן מיט זיי געפערליך, למשל די משנה ברענגט אין פרה פרק ג' אז דער כהן וואס ער האט געמאכט די פרה אדומה האט מען דווקא געזען ער זאל זיין א טבול יום, מען האט אים מטמא געווען ער זאל מוזן זיין א טבול יום כדי להוציא מלבם של צדוקים וואס זיי זאגן אז ס'מוז זיין נאך הערב שמש נאר דעמאלטס קען ער זיין טהור עס צו מאכן. אויך האט מען באשוואוירן דעם כהן גדול אז ער זאל נישט מאכן די קטורת אינדרויסן אויפן פייער פענדל און עס אריינטראגן אזוי ווי די צדוקים, נאר מען זאל לייגן די קטורת לפני השם, דאס איז יום כיפור, מען זאל עס לייגן אינעווענדיג בשעת ווען דער כהן גדול איז אינעם קדשי קדשים. אז זיי האבן נישט מודה געווען צדוקים מיט די בייתוסים האבן נישט מודה געווען צו תורה שבעל פה. דאס איז א גאנצע סוגיא אין מסכת יומא דף י"ח עמוד ב'. יעצט די נס פון חנוכה איז געווען דרײַ טויזנט זעקס הונדערט און צוויי און צוואַנציק יאר נאך דעם ווען די וועלט איז באשאפן געווארן. ס'איז געווען בערך זיבעציק אדער אביסל ווייניגער יאר פון די צייט פון די צדוקים און די בייתוסים. ס'הייסט אז די צדוקים און די בייתוסים זענען געווען בערך זעכציג אדער זיבעציג יאר פריער פאר חנוכה, די נס פון חנוכה. יעצט ס'איז אויך געווען אין די תקופה צדוקים וואס זענען מיטגעגאנגען מיט יוון, זיי האבן דאך אויך נישט מודה געווען אין תורה שבעל פה די צדוקים, אבער זיי האבן נישט געוואלט ווערן אינגאנצן אפגעריסן פון די תורה שבכתב, פון תורה שבעל פה האבן זיי געקענט באשטיין זיך אפצורייסן ווייל זיי האבן נישט געהאלטן דערפון. אבער זיי האבן זיך נישט געוואלט אפרייסן אינגאנצן פון די תורה. יעצט אזוי ווי עס האבן זיך אנגעהויבן די גרויסע צרות, און די חזל האבן געהאלטן אין איין זאגן מוסר אז די אלע צרות קומט ווייל די פינטעלע אידישקייט ווערט בארירט, ווייל קיינער טוט זיך נישט מוסר נפש זיין מקדש צו זיין שם שמים און אפהיטן אויף די תורה און די מצוות, איז במילא האבן זיי געזען אז ס'טויג נישט, האבן זיי געקלערט מ'גייט צוריק ווערן ערליך. מ'לאזט זיך אפ פון די אלע וועגן פון די צדוקים און פון די יוונים, און מען וויל באמת זיך צוריק קערן צו אידישקייט. די חזל האבן זיי געזאגט מוסר אז דאס קומט וועגן חילול שבת, וועגן עסן טריפות, וועגן מען איז מזלזל אין טהרה און נידות, און אסאך מענטשן זענען אזוי ווייט פרום געווארן אז זיי זיך געווען מסכים מוסר נפש צו זיין אויף קידוש השם. יעצט וואס איז דאס נוגע לענינינו? אונז האלט מיר אויף זעלבן מדריגה, די גאווערמענט געט אונז געלט, אונז זאל מיר נישט לערנען פון אידישקייט, דאס כשרות דארף איך ענק נישט זאגן אז ס'איז פול מיט נבילות וטריפות, און די טהרת המשפחה איז זייער זייער שוואך ביי אונז, זייער שוואך, איז במילא איז עס אן ערנסטער פראבלעם אז אונז זעמיר אויף די זעלבע מדריגה ווי דער אייבישטער הייבט אן ברוגז צו ווערן, שאלה נאר וויאזוי וועמען זיך צוריקקערן, ווער העט אונז זאגן מוסר? יעצט, אין זכות פון די מלחמה פון די חשמונאים וואס זיי האבן אפגעהיטן אויפן הייליגקייט פון איד, ס'זאל זיך נישט אויסמישן חלילה טומאות פון גויים, האט מען זוכה געווען צו דעם פך שמן וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, וואס דאס ווייזט אז דער אייבערשטער האט אונז ליב געהאט, אונז זעמיר צוריקגעקומען צו די ערשטע ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט אונז באוויזן ווען מען האט געבויעט דעם בית המקדש. דער פני יהושע פרעגט א מורא'דיגע קשיא, דאס איז מסכת שבת דף כא עמוד ב', דיבור המתחיל, מאי חנוכה? פרעגט ער א קשיא, וואס האבן די אידן געדארפט האבן דעם נס פונעם פך שמן, זיי האבן דאך געקענט נוצן די מנורה אפילו מיטן שמן טמא, ווייל אונז האבן דאך א כלל אז טומאה איז הותרה בציבור. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איז סתם אזוי שווער אן א פני יהושע, פון די גמרא ווייזט אויס אז מען האט קובע געווען שמונת ימי חנוכה אז דאס איז געווען א זכר פונעם נס פון פך השמן, לכאורה לאמיר אונז אהערנעמען דעם בית המקדש אלע יארן, דאס אז שמן זאל קענען ברענען מער וויפיל ס'איז דארטן דא פלאץ אין די מנורה, דאס איז געווען א מעשה בכל יום אין בית המקדש, דאס איז בכלל שוין נישט געווען קיין נס, מען רעדט שוין נישט דערפון אפילו. די גמרא ברענגט אין מסכת שבת, דאס איז דף כב עמוד ב', נר מערבי, וואס פארוואס הייסט עס נר מערבי? עדות היא לבאי העולם, דאס איז אן עדות פאר די אלע מענטשן וואס זענען אויף די וועלט, שהשכינה שורה בישראל, די שכינה רוהט ביי אידן. און וואס איז געווען די עדות? ווייל דאס האט געברענט בדרך נס. וואס איז געווען דער נס? זאגט די גמרא אמר רב, זאגט רב, שנותן בה שמן כמידת חברותיו, בית המקדש האט דאך געהאט זיבן, ס'איז געווען אינמיטן און נאכדעם דריי און דריי, טאטאל זעקס, זאגט די גמרא, מען האט געלייגט אין יעדן איינעם די זעלבע מאס אויל, און ממנו היה מדליק ובו היה מסיים, מיטן נר מערבי האט מען אנגעצינדן, און מיט דעם האט מען געענדיגט. וואס מיינט דאס? די מנורה אין בית המקדש האט געברענט זיבן לעכט יעדע נאכט פון פארנאכטס ביז אינדערפרי. זאגט דארטן די גמרא, די חכמים האבן משער געווען אז מען דארף האבן א האלבן לוג אויל וואלט געווען גענוג פאר די לענגסטע נעכט פון טבת. קומט אויס אז מ'האט אריינגעלייגט אין יעדן בעכער פון די זיבן בעכערס פון די מנורה א האלבן לוג אויל. אזוי שטייט אויך אין חומש קפיטל כ"ז פסוק כ"א אין רש"י און אויך אין מסכת שבת דף כ"ב עמוד ב'. יעצט וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען איז אזוי צוגעגאנגען. יעדן אינדערפרי איז געקומען דער כהן און ער האט געזען זיי האבן זיך אויסגעלאשן אלע לעכט האט ער זיי זויבער געמאכט און ער האט זיי צוריקגעשטעלט האט ארויסגענומען די אלטע קנויטן און האט אריינגעלייגט נייע און האט אריינגעלייגט אין די בעכל א האלבן לוג אויל און נייע קנויטן אז זאלן זיין גרייט אז פאר ביינאכט זאל מען עס קענען אנצינדן. די זעלבע האט דער כהן געמאכט אין די אלע זעקס בעכלעך, אבער אינעם נר מערבי האט ער נישט אזוי געמאכט, כאטשיג מען האט אויכעט אריינגעלייגט נישט מער ווי א האלבן לוג אויל אזוי ווי אין אנדערע לעכט. פון דעסוועגן דאך האט זיך עס נישט אויסגעלאשן מיט זיי אינדערפרי, נאר עס האט געברענט בדרך נס א גאנצן טאג ביז ביינאכט, און דער כהן האט דאס נישט גערירט, ווייל ער האט פון דעם געדארפט נאר אנצינדן די אנדערע לעכט אויך. יעצט, וויאזוי איז עס געווען? דער כהן האט אראפגענומען די קנויט, די אלטע, פונעם נר מערבי, ווען עס האט נאך געהאלטן אינמיטן ברענען, און ער האט עס אנגעהאלטן ווען עס האט געברענט, אדער ער האט עס אראפגעלייגט אויף א כלי, אזוי זאגט רש"י מסכת שבת דף כ"ב עמוד ב', און ביז ווילאנג די פייער האט זיך אנגעכאפט אינעם נייעם קנויט, האט דער כהן שנעל אויסגעטוישט דעם נר מערבי מיט א האלבן לוג אויל, א נייע קנויט, און אין דעם קנויט וואס האט געברענט אין זיין הענט האט ער אנגעצינדן דעם נייעם קנויט, נאכדעם האט ער אנגעצינדן פונעם נר מערבי אלע אנדערע לעכט. דאס איז וואס עס שטייט ממנו היה מדליק בין הערביים את שאר הנרות ובו היה מסיים בין הערביים, זעהסטו דאך פון דא אז דער ענין ס'זאל ברענען די נר מערבי האט יעדן טאג האט עס געברענט דאפלט וויפיל ס'האט געהאט אויל, איז וואס איז די גרויסע יחוס מ'האט געטראפן אויל ס'האט געברענט ס'געווען גענוג אויל אין בית המקדש איז דאס געווען א נס יעדן טאג איז ממילא איז דא די צוויי זאכן וואס מען דארף פארשטיין, קודם וואס די פני יהושע פרעגט וואס איז געווען דער גאנצע נס, מען האט דאך געמעגט צינדן מיט טמא'נעם שמן ווייל טומאה איז הותרה בציבור, און אויך וואס איז די גרויסע גליק אז מען האט געטראפן אז ס'האט געברענט אכט טאג, ס'האט יעדן די נר מערבי האט יעדן טאג געברענט דאפלט וויפיל ס'האט געהאט אויל, נאר וואס? די נר מערבי האט געוויזן אז ס'איז אן עדות אז די שכינה רוהט ביי אידן. יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת יומא דף לט עמוד א', בבית שני און ביי דעם צווייטן בית המקדש איז די כל ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק, די גאנצע פֿערציק יאר וואס שמעון הצדיק האט געווען כהן גדול, היה נר מערבי דולק, האט דער נר מערבי געברענט א גאנצן טאג אויך. מכאן ואילך, נאכדעם ווען שמעון הצדיק איז געשטארבן, פעמים היה דולק ופעמים כבה, אמאל האט עס געברענט אמאל האט זיך עס אויסגעלאשן, קומט יעצט אויס אז דאס וואס האט געברענט מיט א נס די אויל איז געווען א סימן די שכינה רוהט ביי אידן די קביעות צייט פון שמעון הצדיק, נאך שמעון הצדיק, ביי שמעון הצדיק נאך אייביג געווען די שכינה, נאך שמעון הצדיק איז אמאל יא געווען און אמאל נישט. מיט דעם וועט עטס פארשטיין די גאנצע סוגיא. פני יהושע פרעגט וואס האט אויסגעפעלט א נס, מען האט דאך געקענט צינדן מיט שמן טמא? די תירוץ איז, דעמאלטס וואלט מען ווען נישט געזען די ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו די אידן, אז די שכינה רוהט ביי אונז, ווייל אויב ס'איז שמן טמא, די תורה זאגט אז מען מעג צינדן מיט שמן טמא, נו השוכן אתם בתוך טומאותם, אבער ווי איז דאס ליבשאפט פונעם אייבערשטן? אייבערשטער האט דאך אונז געוואלט ארויסווייזן א ליבשאפט. איז במילא אז אידן האבן תשובה געטון איז געשען א נס און ס'איז צוריק געקומען די ליבשאפט. דער אייבערשטער האט ווידער אנגעהויבן צו רוען ביי אידן. וויאזוי? אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם פך השמן, און דאס האט געוויזן אז די שכינה האט זיך צוריק געקערט צו אידן, און ממילא קען מען פארשטיין דאס אויכעט. אמת, ס'איז טאקע געווען אין בית המקדש כסדר אז ס'האט געברענט, און דעמאלטס האט עס געוויזן אז דער נר מערבי ברענט א גאנצן טאג, האט עס געוויזן א ליבשאפט צו אידן, אבער דא האט אונז דער אייבערשטער געוואלט ווייזן אז. קום צוריק צו ענק מיט דעם זעלבן ליבשאפט ווי איך האב געהאט פארדעם, און ממילא האט ער אונז געברענגט דעם כשר'ן אויל, און דאס האט געמאכט דעם נס אז ס'האט געברענט די גאנצע צייט. יעצט וואס איז דאס אונז נוגע למעשה? למעשה איז נוגע אזוי, מען לערנט מיט קינדער, מען געבט זיי אריין אין יו פי קעי מיט אנדערע זאכן, מען געבט זיי אריין דעות כוזבות, מינות וכפירה, דעות פון יוון, און רבותי, ווי זעמער? ווי געפינט מען זיך? מען געפינט זיך אין א לאנד וואס קיינער צווינגט דיך נישט צו די אלע זאכן, אונז צווינגן מיר זיך אליינס, ס'איז ממש א חורבן איום ונורא, די פך שמן, די קינדער, מ'איז מטמא די אידישע קינדער פאר אפאר טאלער, מען שלאגט נישט, מען הרג'ט נישט, מען געבט דיר געלט, זאג איך ברויך נישט דאס געלט. ס'איז ממש א שאנדע וואס אונז דארף מען זיך אראפלערנען פון דעם חנוכה, יוי דארף מען אונז אסאך תשובה טון. יעצט די הייליגע חזל האבן ביי יעדע זאך געלערנט פון וואס דאס איז געקומען, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת, דף נה עמוד א', אין מיתה בלא חטא, מען שטארבט נישט אן א זינד, ואין יסורין בלא עון, איז די זעלבע זאך וואס איז געקומען צו די גזירה פון המנ'ן, וואס מען האט פארקויפט כלל ישראל להשמיד, להרוג, לאבד. פרעגט גראד די גמרא מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה, פארוואס זענען זיי מחיוב געווארן א פארלענדענונג חלילה, זאגט רבי שמעון בן יוחאי, שנהנו מסעודתו של אחשורוש, און נאך אזאלכע זאכן. בקיצור, רבי צדוק הכהן פון לובלין אין זיין ספר רסיסי לילה רעדט ארום וואס איז געווען די שלעכטס פון די צייט פון די יוונים ביי חנוכה, זאגט ער, דער טעם דערפון איז א מורא'דיגע זאך, אז די יוונים, האבן זיך צוזאמגעזאמלט אויף כלל ישראל, זיי האבן גוזר געווען שווערע גזירות, זיי האבן צובראכן די חומה, זיי האבן מטמא געווען אלע אויל, יעצט ווייסט איר וואס דאס איז געקומען פאר אסאך אסאך יארן פריער? דאס איז געווען די צייט פון תלמי המלך, און די תלמי איז געווען אין יאר דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט און פֿופֿצן נאכדעם ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, און דאס איז געווען דרײַ טויזנט זעקס הונדערט צוויי און צוואַנציק.

און ער האט זיי געזעצט אין עקסטערע צוויי און זיבעציק הייזער און ער האט זיי נישט געזאגט גארנישט, ער איז אריין צו יעדן און ער האט געזאגט, כתבו לי תורת משה רבכם, שרייבטס מיר אראפ די תורה פון משה רבינו אויף יווניש, אויף גריכיש. דער אייבערשטער האט אריין געגעבן א עצה אין יעדן איינעמס הארץ און זיי האבן אלע מסכים געווען און זיי האבן. טוישט דרײַצן שינויים, למשל ביי אלקים ברא בראשית, נישט בראשית ברא אלקים, האבן זיי געטוישט, און אלע האבן מכוון געווען צו די זעלבע זאך, דאך א מורא'דיגע זאך, איר וואר? דער אייבערשטער אליינס העלפט זיי צו. זיי האבן אויך געהאט א ראש וואס ער האט געהייסן רב אלעזר, זאגט דער הייליגער רב צדוק הכהן אין ספר רסיסי לילה, אז וועגן דעם, וואס זיי האבן איבערגעטייטשט זיי האבן מתרגם געווען די תורה אויף יווניש איז געווארן א חושך אויף די וועלט, אזוי ברענגט די גמרא אין מגילת תענית, ווערט געברענגט אויפן סוף מגילת תענית דיבור המתחיל ואלו הימים שמתענין בהם, שטייט דארטן אז אין אכט טאג אין טבת האט מען איבערגעטייטשט די תורה אויף יווניש אין די טעג פון תלמי המלך, און ס'איז געווען א חושך אויף די וועלט דריי טעג. האט מען דעמאלטס געמאכט אכט טאג אין טבת, א תענית ציבור לדורות, און אזוי שטייט אין שלחן ערוך, שטייט ימים שמתענין בהם איז בשמונה בטבת, פארוואס ווייל ס'איז נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך והיה חושך בעולם שלשה ימים, און דאס שטייט אין שלחן ערוך אורח חיים סימן תק"פ, יעצט ס'דא אין די סליחות פון אזכרה מצוק וואס מען זאגט עשרה בטבת שטייט בשלוש מכות בחודש הזה הכני, דער אייבערשטער האט אונז געשלאגן מיט דריי מכות, וועלכע דריי מכות? זאגט ער אז איינע פון די איז געווען מלך יוון אנסני לכתוב דת יוונית בתשעה בו, טרוף טורף עזרא הסופר, איז עזרא הסופר אוועק. פרק. יום העשירי, צווה בן בוזי החוזה, כתוב לך, בספר המחזה את עצם היום הזה, שסמך מלך בבל מצר על ירושלים. דאס זענען די דריי מכות. אויפן אכטן טאג האט מען איבערגעטייטשט די תורה אויף יוונית, עס איז געווען דריי טעג פינסטער, דעם ניינטן טאג איז עזרא הסופר אוועק, און דעם צענטן טאג האט מען באלאגערט ירושלים. יעצט לכאורה לאמיר פארשטיין וואס איז די גרויסע פראבלעם אז מען האט איבערגעטייטשט די תורה אויף יוונית, וואס איז די גרויסע פראבלעם דערמיט? אדרבה, ס'שטייט באר היטב, שטייט בשבעים לשון, משה רבינו האט אויך אלעס איבערגעטייטשט אויף זיבעציג שפראכן. זאגט ר' צדוק הכהן א מורא'דיגע זאך, דורך דעם וואס מען האט איבערגעטייטשט אויף יוונית איז עס געווען מען האט איבערגעדרייט דעם הוד, די שיינקייט פון די תורה פאר א משחית. פארוואס זאגט ער זייער פשוט, ווייל אז מען טייטשט איבער א שפראך און וואס געשעהט איז אז דו קענסט נישט איבערטייטשן פונקטליך, מיט אנדערע ווערטער לאמיר פארשטיין, די גמרא לערנט ארויס פון אסאך זאכן אסאך הלכות, פון חסירות, פון יתירות, למשל ווענט וואס א סוכה דארף האבן לערן איך ארויס, ס'שטייט חסר סוכות ס'שטייט סוכות סמ"ך כ"ף ת"ו און ס'קומט דארט אריין א ו' סמ"ך כ"ף ו' ת"ו ממילא אז ס'איז חסר לערן איך ארויס אז ס'מוז נישט זיין קיין פיר גאנצע ווענט. יעצט אויך פון די כתרי אותיות, די גמרא זאגט רבי עקיבא האט גע'דרש'נט אויף יעדע כתרי אותיות תילי תילי הלכות. טאמער טייטשטו עס אבער איבער אנדערש און מ'מוז צו פיטן וויאזוי די שפראך איז, קענסטו פארלירן א גרויס חלק פון די תורה. יעצט דער הייליגער חתם סופר אין דרשה פון ח' טבת זאגט אויכעט כעין זה, דו פארלירסט דעם שוואונג, דו פארלירסט אלע תילי תילי הלכות. איז במילא אז מען האט עס איבערגעטייטשט האט מען פארלירן א חלק פון די תורה. וועגן דעם זען וויפיל טשעינדזשעס האבן זיי געמאכט, דרייצן טשעינדזשעס, און ווער איז געווען? אלעזר. געווען דער גרויסער מענטש אלעזר פון די כהונה, יעצט למעשה וויפיל האבן די יוונים געמאכט פרצות אין בית המקדש? דרייצן פרצות, וואס האט מען געטון? אז מען האט אויפגעהערט צו טון די עבודה, די כהנים האבן נישט געקענט מער טון די עבודה, דאס זענען די דרייצן שינויים וואס מען האט געמאכט אין תורה שבכתב. יעצט וויאזוי האט דער אייבערשטער יא איבערגעטייטשט באר היטב שבעים לשונות? דער אייבערשטער האט עס איבערגעטייטשט אויפן זעלבן אופן ווי די הייליגע תורה. ווייל דאס וואס מ'האט איבערגעטייטשט באר היטב שבעים לשונות דאס איז געווען די תורה שבכתב, און מ'האט עס איבערגעטייטשט אויפן זעלבן אופן, אזוי ברענגט דער מהר"ץ חיות. יעצט, די חזל האבן געזען אז דאס וועט זיין א מורא'דיגער חורבן, און למעשה די חזל אייביג געוואטשט מ'זאל מאכן א גדר, למשל, מ'טאר נישט רייטן אויף א פערד אום שבת, כאטשיג מן התורה איז עס מותר, נאר די חכמים האבן גוזר געווען, פארוואס מעג מען מן התורה, ווייל ס'איז דא א דין פון חי נושא את עצמו. אבער די חכמים האבן גוזר געווען פארוואס אלץ א שבות, ווייל כ'האב מורא שמא יחתוך זמורה, עט אראפ שניידן א צווייג פון א בוים, ער זאל פירן די בהמה, וועט ער עובר זיין אויף א איסור פון קוצר און דאס איז א דאורייתא. ברענגט די גמרא א מעשה, די גמרא איז אין יבמות דף צ עמוד ב' און קוקט דארט נאך רשי, וועט עטס זען, מעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי היוונים, ער האט געריטן אויף א פערד, ווייל די יוונים האבן געוואלט בעיקר עוקר זיין די תורה שבעל פה, אויף דעם האבן זיי געשטרעבט, סיי ביי די נס פון חנוכה און סיי ביי די נס פון פורים איז געווען די תורה שבעל פה אין געפאר, ווייל אונז ווייס מיר אויך אז ביי פורים איז געווען הדור קבלוה בימי אחשורוש ברצון, איז געווען אויף תורה שבעל פה. עס ברענגט דאך די גמרא דארטן אז אסאך מענטשן האבן זיך מתייוון געווען, זיי האבן מסכים געווען צום תורה שבכתב אבער דעם תורה שבעל פה האבן זיי נישט געוואלט האלטן, און די תלמידים, די בייתוסים און די צדוקים האבן זיך אביסל אוועק געדרייט. יעצט ברענגט די גמרא אז איינער איז געריטן מיט א פערד, האט מען אים געברענגט פאר די חכמים צום בית דין, און אים דן געווען ווי א געהעריגע מחלל שבת מן התורה, און מען האט אים פארשטיינערט. זאגט די גמרא לא מפני שראוי לכך, נישט ווייל מען מוז פארשטיינערן ווען איינער פארט מיט א פערד אום שבת, אלא שהשעה היתה צריכה לכך, זאגט רשי שהיתה עת צרה, אין די צייט פון די יוונים ס'געווען אן עת צרה, מען האט געוואלט אונטער ברענגן גאנץ תורה שבכתב, און זאגט רשי שהיה עת צרה והיו פרוצים בעבירה, מען האט געלאכט פון תורה שבעל פה, מען איז געווען נפרץ אין די אלע עבירות וואס ס'שטייט אין די חזל.

יעצט כשנכנסו היוונים להיכל בימי מתתיהו בן יוחנן, ווען די יוונים זענען אריין אינעם היכל, נכנסה גם היא, זי איז אויך געקומען, והיתה מבעטת בסנדלה על גב המזבח, און זי האט געקלאפט מיט אירע שיך אויפן מזבח, און ואומרת זי האט געזאגט, לוקוס לוקוס, דו וואלף, דו וואלף, עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל, ווי לאנג עסטו נאך אויפעסן די אידישע געלטער, ואי אתה עומד עליהם בשעת דוחקם, און דו העלפסט זיי נישט ארויס. אבער דעמאלטס האבן שוין די יוונים געהאלטן אין איבערנעמען אלעס און זיי האבן דאס געזען, איז ברענגט די גמרא אז מען האט זי ארויסגעווארפן, נישט נאר זי, מען האט צוגעשפארט דעם גאנצן משמר פון איר, פארוואס? ווייל שותא דינוקא דאבא או דאמא, וואס א קינד רעדט האט ער געהערט אדער ביים טאטן אדער ביי די מאמע. איז במילא די גאנצע מלחמה פון די חשמונאים מיט די יוונים איז אינגאנצן נישט געווען אויף גשמיות, געווען אויף צו לאזן לעבן צו נישט, פארקערט אז געוואלט בלייבן לעבן האט ער געזאגט מען וועט דיר געבן סקולינג מען וועט דיר געבן גריכישע קולטור די גאנצע געווען אויף תורה שבעל פה אז אידן קענען נישט מאכן קיין פשרה די חזל האבן אונז אזוי געלערנט און דאס איז געווען די מלחמה וואס די גוים האבן געוואלט אז אונז זאלמער זיך פאראייניגן מיט די גוים וועגן דעם ווען די יוונים האבן מלחמה געהאלטן האט מען געזען די ערשטע זאך מען זאל צוריק ברענגען דעם תורה שבעל פה. און מען האט מחמיר געווען אויף יעדע דבר קלה אזוי ווי אויף א שווערע זאך אזוי ווי א חמורה, און אפילו בשעת הדחק וואס מען האט געקענט ווען קאטן קארנערס למשל טומאה הותרה בציבור האבן זיי געזאגט נאו וועי ווייל דעמאלטס זעמיר געוואונען ווייל אונז זעמיר מסכים אז טאמער קען מען נישט קען מען זיך בייגן און ממילא דא קען מען טאקע נישט מוז מען זיך בייגן אבער דאס וועט שוין אריינברענגען אין א קאלטקייט האבן זיי געזאגט ניין איז וועגן דעם זאגט די גמרא מסכת שבת דף כא עמוד בית אויף נס פון פך שמן, כשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל, זיי האבן אלעס מטמא געווען, כשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ס'איז געלעגן מיטן חותם פון כהן גדול, פרעגט דארטן תוס' א קשיא, מסכת שבת דף כא, עמוד בית דיבור המתחיל שהיה מונח. אויב מ'האט גוזר געווען אויף די נכרים אז זאלן זיין אזוי ווי זאבים, איז אויב אזוי פארוואס האבן זיי נישט חשמונאים נישט חושש געווען, אפשר האט מען עס אנגערירט און א מגע גוי איז דאך אויך מטמא, אפילו ס'ליגט מיט א חתימה פון כהן גדול איז דאך עס טמא ווייל א זאב איז דאך מטמא במגע בהיסט, יעצט אזוי אין אמת'ן אריין לאמיר צו צעלייגן דעם גאנצן תוספות, מן התורה איז דאך א גוי נישט מטמא בכלל. פארוואס? ווייל אונז האמיר א כלל וואס די גמרא לערנט אונז, אין מסכת נזיר דף סא עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי, מי שישנה בטהרה ישנה בטומאה, ווער ס'קען זיך מטהר זיין אין א מקווה צו מיט אפר פרה, דער קען זיין טמא, א גוי, כיוון שאינו בטהרה אינו בטומאה, און אויך טומאת זב האט ער נישט, ווייל אין פסוק שטייט קלאר, דער אייבערשטער זאגט פאר משה און אהרן, דברו, עטס זאלטס רעדן אל בני ישראל, ואמרתם אליהם און עטס זאלט זאגן צו זיי, איש איש, כי יהיה זב, מבשרו זובו, ס'העט פון אים רינען, איז טמא הוא, איז די גמרא לערנט ארויס אין מסכת נידה דף לד עמוד ב' און אויך די רמב ם אין פרק ב' פון הלכות טומאת משכב ומושב הלכה י', ווייל ס'שטייט דברו אל בני ישראל, בני ישראל מטמאים בזיבה ולא גוים, אלא שרבנים וחכמים האבן ארויף געלייגט אויף זיי זיבה, דאס איז מסכת שבת דף י ז עמוד ב' דארטן ביי די י ח דבר. מען האט גוזר געווען אויף די גוים אז זאלן זיין מטמא כזב. סיי אז זיי האבן געזעהן א טומאה סיי אז זיי האבן נישט געזעהן. פארוואס איז א גוי מטמא בזב? כדי להרחיק ילדי ישראל מהם, אידישע קינדער זאלן זיך נישט דרייען לעבן גוים, שלא יהי' תינוק רגיל אצלם במשכב זכר. בינגא! זעהטס? נאכאמאל במשכב זכר! די גאנצע נס חנוכה דרייט זיך ארום מיט משכב זכר. גזירה איז דאס א איז א גזירה דאס איינע פון די י ח דבר וואס מען האט גוזר געווען בית שמאי און בית הלל אין די עליה פון חנניה בן חזקיה בן גורן די מסכת שבת דף י ג עמוד ב יעצט תוס' פרעגט אז קען זיין בימי חשמונאים האט מען דאך גוזר געווען אויף די נכרים זאלן זיין אזוי ווי זאבים איז במילא האסטו גארנישט אויפגעטון אז מען האט עס געטראפן דעם פך שמן מיט א זיגל. וויל תוס' דארטן ארומדרייען אז קען זיין אז עס האט מען ערשט גוזר געווען בימי חשמונאים און פארדעם איז נאכנישט געווען די גזירה. יעצט דער מהרש א דארטן אויפן פלאץ אין מסכת שבת דף כ א עמוד ב', די מהרש א איז דיבור המתחיל שהיה מונח, זאגט דער מהרש א אז צוויי מאל האט מען די חז ל גוזר געווען אויף גוים אז זאל מטמא זיין אזוי ווי זבים, איינמאל אויף א גוי וואס ער זעהט א זיבה ער זאל מטמא זיין ווי א ישראל, און דאס איז חל נאר אויף א גוי פון נײַן יאר און העכער, ווייל פארדעם קען מען דאך נישט זעהן, זעהט מען דאך געווענטליך נישט, ווייל נאר נאכדעם איז זיין ביאה א ביאה, אבער אויף א תינוק האט מען דעמאלטס נאכנישט גוזר געווען, און נאכדעם שפעטער, הונדערט יאר נאכדעם וואס די בית שמאי און בית הלל האבן גוזר געווען זייער גזירה, האט מען אויך גוזר געווען אז א תינוק גוי זאל אויך מטמא זיין, אזוי ווי א זב אפילו ווען ער זעהט נישט. על כל פנים, אין דעם איז דא א גאנצע אריכות, כ'וועל ענק אמאל זאגן, כ'האב אמאל געמאכט א מקווה, האב איך גענומען סקול טשילדרען, ווייל זיי זענען דאך נישט מטמא, זיי זענען נישט טמא, א גוי איז נישט מטמא, עס הייסט ס'דא די גזירה אז זיי זענען יא מטמא, באריסע, איז האב איך געזאגט דעם רב, הגם על פי אמת הלכה איז שוין דא היינט א גזירה אז אפילו א גוי איז מטמא באריסע, א קינד אין בעט איז שוין מטמא, נאר. איך טו די בעסט וואס איך קען. מ'האט געדארפט ברענגען שניי דעמאלטס, כ'האב נישט געוואלט אז די הוויה זאל זיין על ידי דבר המקבל טומאה, כ'וועל נאך רעדן אפשר אמאל וועגן דעם. עניוועי, יעצט קומט אויס אז אין די צייט פון די חשמונאים איז שוין געווען די גזירה אויף גוים אז זאל מטמא זיין אזוי ווי זב. פרעגט תוס', נו פארוואס האבן די חשמונאים נישט מורא געהאט אפשר האט מען עס אנגערירט? נאכדעם איז דא נאך א זאך, אונז האבן מיר א כלל דארטן אין די סוגיא פון מסכת פסחים דארטן די משקי בי מטבחיא ווער ס'געדענקט די שלעק וואס מ'האט דארטן געכאפט יוי איז דארט גוט געווען אין דף י ז עמוד א' עניוועי דאס ר' חנינא סגן הכהנים שטייט דארטן קלאר אז כל משקה של בית המקדש טהור ואינו מקבל טומאה משקה אין בית המקדש איז אלץ טהור ס'איז נישט מקבל טומאה נו וויאזוי געקענט די אויל טמא ווערן? יעצט ר' יוסף שאול אין שאלות ותשובות שואל ומשיב מהדורא קמא חלק ג' אנפאנג סימן מ ב זאגט וויבאלד די יוונים האבן מחלל געווען דעם בית המקדש איז ארויס די גאנצע קדושה פון בית המקדש ממילא האט שוין געקענט מקבל טומאה זיין. און נאכדעם האב איך שוין גערעדט פון די קשיא, ס'איז דאך יעדער איינער האלט איך ס'איז א סוגיא ערוכה, פני יהושע ברענגט עס אין מסכת שבת דף כ א עמוד ב', דיבור המתחיל מאי חנוכה, אונז פסק'ן מיר דאך אז טומאה הותרה בציבור, נו וואס איז די פראבלעם? די תירוץ איז זייער פשוט, מען האט עס געקענט מאכן בטומאה ס'וואלט ווען גארנישט געווען געשטערט מען זאל עס מאכן בטומאה, נאר דעמאלטס וואלט געווען אז אונז בייג מיר זיך שוין, אה מען קען נישט און מען מוז פארקוקן, און די תורה שבעל פ און דאס איז נישט מחייב הונדערט פראצענט נאר מען קען דרייען דאס איז די בייתוסים מיט די צדוקים און אזוי זענען זיי אוועק אינגאנצן פון תורה שבעל פה האבן די כהנים די העלדן געזאגט רבונו של עולם אונז זעמער זיך מוסר נפש פאר דיר כאטשיג אונז קען מיר זיך ווי מען זאגט אויס מארן מען זאל נישט געהארגעט ווערן מען זאל נישט גיין אין מלחמה בעט מיר דיך א טובה העלף אונז אויכעט ווייז אונז אז דו ביסט צופרידן פון אונזער ארבעט וואס אונז טו מיר. פסוק. דער הייליגער חתם סופר זאגט כעין זה אויך. דער הייליגער חתם סופר איז אין מסכת שבת, דף כ"א, עמוד ב', דברי המתחיל מוציא, זאגט ער אזוי, שבנס שנעשה להם להדליק בשמן טהור, הראה להם מן השמים, מיט דעם וואס זיי האבן געהאט שמן טהור האט מען זיי געוויזן פון הימל הסכמה אז דער אייבערשטער איז מסכים לצדקת דרכם זייער הייליגן וועג לחזק תקנת חכמים וגדריהם. ונתחזקה הדת והתורה שבעל פה בכלליות, דורך דעם ווערט די גאנצע אידישע געזעץ ווערט מחוזק, און בפרט נאך די גאנצע תורה שבעל פה, וועגן דעם זאגט אויך די גמרא, ס'איז מ'זאגט וציוונו להדליק נר חנוכה, פרעגט די גמרא והיכן ציוונו, די תירוץ איז אז לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, דאס איז איינע פון די תירוצים, יעצט די גמרא זאגט אז ר' נחמיה זאגט פון אן אנדערן פסוק שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. יעצט די שאלה איז פארוואס פונקט דא ביי להדליק נר חנוכה פרעגט די גמרא והיכן ציוונו, ס'איז דאך דא זיבן מצוות דרבנן, פארוואס פרעגט עס נישט די גמרא ביי יעדע מצוה דרבנן, ווי קומט עס דווקא דא אריין? נאר לויט ווי איך האב מסביר געווען די בחינה איז מ'האט געמאכט חנוכה אז דאס איז געווען דער אבן היסוד מ'זאל. צוריק פארשטערקערן די דברי חזל, וועגן דעם דווקא דא שטייט והיכן ציוונו. יעצט דער יערות דבש אין דרוש ג' פון ז' אדר זאגט ער אזוי, שעיקר נס חנוכה היה בקבלת תורה שבעל פה, די עיקר איז געווען מען האט מקבל געווען די תורה שבעל פה שקיבלו עליהם באותן ימים, אין די אכט טאג האבן זיי עס מקבל געווען אויף זיך מחדש אויף עס ניי. און וועגן דעם זאגט ער איז נישט געשריבן געווארן חנוכה, מען האט עס נישט געקענט פארשרייבן אין כתבי הקודש אזוי ווי מגילת אסתר, ווייל דער נס איז געווען נאר פאר תורה שבעל פה, וואס תורה שבעל פה טאר מען דאך נישט שרייבן, ס'איז דאך דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, און ממילא דאס איז מסכת גיטין דף ס' עמוד ב', און ממילא קען מען דאך נישט נעמען א נס וואס איז געשען אויף צו ראטעווען תורה שבעל פה מען זאל דאס פארשרייבן. וועגן דעם קען מען אויך פארשטיין, די גמרא זאגט רבי לא שנה חייא מנין, ביי בארג סיני איז אויך געווען, ס'איז געווען א סדר, יעצט ביי בארג סיני איז אבער געווען, די אידן זענען ארויס חוץ מגדרם, וואס האבן זיי געשריגן, נעשה ונשמע, דאס קען דאך נאר א מלאך זאגן, א מענטש זאגט דאך דאס נישט, די זעלבע אויך שטייט אין מסכת שבת, אלע פרעגן זיי א קשיא, פארוואס די גמרא, די משנה, רבינו הקדוש, רעדט בכלל נישט וועגן דעם ענין פון חנוכה. ס'נאר דא אין בבא קמא אין פרק ו'.

די גמרא הייבט אן מאי חנוכה אבער אין די משנה שטייט עס נישט און ס'איז דא וואס ווילן זאגן אז רבינו הקדוש האט דירעקט עס נישט געוואלט שרייבן נאך האב איך שוין נאכגעזאגט פאריגע וואך דעם רמבן וואס דער רמבן האלט אז ווער ס'קומט פון חשמונאי איז א קנעכט ווייל זיי האבן נישט צוריק געגעבן די מלוכה פאר זרע של יהודה זיי זיי דארפן זיין מלכים. זיי האבן עובר געווען, ער זאגט אזוי די רמבן, שבמלכם מיט דעם וואס זיי זענען געבליבן מלכים עברו על צוואת הזקן יעקב שבירך את יהודה ואמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו מילא קען מען נישט שטעלן קיין מלך נאר פון יהודה נישט פון אן אנדערן שבט שאול המלך האט געהאט א דורכפאל שאול המלך איז געווען פון שבט בנימין איז אויך נאר געווען אויסגעבארגט שאול הייסט לשון אויסגעבארגט די מלוכה ווייל ס'האט געמוזט זיין אזוי ווי משיח בן דוד מוז קודם זיין א משיח בן יוסף וואס זאל דורכפאלן. איז במילא דאס איז וואס מ'געבט פארן סמך מם, דאס שטייט אין אלע ספרים, ס'איז העכערע זאכן, ס'איז נישט אז שאול המלך האט געמאכט א מיסטעיק, חס ושלום, באט עניוועי, איז זאגן זיי אז רבי יהודה הנשיא רבינו הקדוש האט וועגן דעם אויסגעלאזט די גאנצע זאך פון חנוכה, יעצט למעשה די טעמי המנהגים ברענגט עס אין אות תתמז, ס'איז אבער זייער שווער דאס צו גלייבן, רבינו הקדוש איז געווען נאך די מעשה פון די חשמונאים זייער אסאך יארן. די מעשה פון די חשמונאים האב איך אים געזאגט איז געווען אין דרײַ טויזנט זעקס הונדערט און צוויי און צוואַנציק יאר, דאס איז געווען אין די תקופות פון די תנאים, רבינו הקדוש איז געווען דער פערדער דור פון די תנאים נאכן חורבן, רבינו הקדוש איז געבוירן דרײַ טויזנט אַכט הונדערט און אַכציק יאר און די חתימת המשנה איז געווען דרײַ טויזנט נײַן הונדערט און אַכט און פֿערציק יאר. סאו אז דו'סט אראפ נעמען פון טוירטי ניין פארטי עיט עסט אראפ נעמען טוירטי סיקס טווענטי טו איז עס דרײַ הונדערט און פֿינף און צוואַנציק יאר בערך. שווער צו זאגן ס'איז שוין דעמאלטס נישט געווען קיין בית המקדש ס'איז שוין געווען נאכן חורבן רבינו הקדוש איז שוין געווען דער פערדער דור פון די תנאים נאכן חורבן זאל ער דעמאלטס נישט אריינשטעלן זייער שווער דאס צו זאגן כ'מיין ס'שטייט אבער אזוי אין טעמי המנהגים מ'זאגט עס נאך פון חתם סופר אויכעט ס'איז אבער אביסל א שווערע זאך דאס אראפצושלינגען. און חוץ פון דעם, ס'ווערט געברענגט אז רבינו הקדוש האט נישט געמאכט די משניות, די משניות איז געווען אסאך פאר רבי אויכעט, ס'איז נאר געווען אז רבינו הקדוש האט מסדר געווען די משניות, איז צו זאגן אז ס'איז געווען געשריבן און ער זאל עס האבן אויסגעלאזט, עה, איך זאג גארנישט, ס'איז נאר פוד פאר טאט, באט עניוועי, וואלט געקענט באשטיין איינער זאל מיר זאגן וואו ס'איז דא א מקור אויף דעם, נישט וואס ווערט צוגעברענגט, אלע צוגעברענגעכצער איז גוט, איז במילא אז מ'האט געמאכט. א נס איז געווען אז מען האט מקבל געווען נאכאמאל די תורה שבעל פה, איז במילא האסטו געפונען זייער אסאך זאכן, אזוי ווי ווען מען איז געשטאנען ביים הר סיני האט מען געשריגן נעשה ונשמע, די זעלבע דא אויכעט, קודם רעדט מען אז דער מען איז חייב ווייל שהניח ברשות, איי וואס איז דאס חנוכה? איך ווייס נאך נישט, דאס זאל איך ערשט געוואויר ווערן, דאס איז נעשה ונשמע, וועגן דעם אויכעט איז דא א נר איש וביתו. געלט. ווי געפינסטו דאס אין ערגעץ נישט? די פרוי דארף אויך צינדן לעכט. מהדרין, דאס איז מהדרין. און נאכדעם קומט מהדרין מן המהדרין, נר לכל אחד. ווי געפינסטו אזא זאך ווי מהדרין מהדרין מן המהדרין? ביי די קרים טשיז געפינען מיר ווייל ס'איז דא אן עקסטערער הכשר דערויף, נאך א רב מאכט געלט. אבער נארמאל ווי האסטו א מהדרין מיט מהדרין מן המהדרין? ס'שטייט ביי תפילין מהדרין מהדרין מן המהדרין, און תפילין איז א דאורייתא. שטייט ביי ציצית? ניין. וויבאלד דאס איז באשטעטיגט און ס'איז מבסס און ס'איז דער הנחת אבן הפינה צוריקצושטעלן די הייליגע חזל אויפן פלאץ, איז יעדער אריינגעמישט, איש וביתו, און מהדרין מן המהדרין, איז נר לכל אחד. און מיט דעם וועסטו אויך פארשטיין פארוואס איז געשען דער נס דורך די יוונים. רב צדוק שרייבט קלאר אין פרי צדיק. אין פרשת כי תבוא זאגט ער אזוי, דעיקר כח תורה שבעל פה ניתן לאהרן הכהן, כמו שנאמר והיה הוא יהיה לך לפה, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו אהרן וועט זיין דיין מויל, כתיב ס'שטייט כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, איז דאס איז געבליבן אויף אייביג אז די עיקר תורה שבעל פה איז איבערגעגעבן געווארן פאר די כהנים, אזוי שטייט אויכעט אין פסוק. ובאת אל הכהנים הלוויים על פי התורה אשר יורוך. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין בח אז ווייל זיי האבן מתרשל געווען אין די עבודה האט דער אייבערשטער זיי געשיקט דעם ביטערן שטראף, וועגן דעם איז עס געווען דווקא דורך די כהנים, אזוי ברענגט דער בח אין סימן תר"ע. יעצט אין בראשית רבה אין פרשה צדיק ט' שטייט אזוי לוי כנגד מלכות יוון. זה.

והיו שניים עשר במספר בני חשמונאי, זענען געווען אזוי וויפיל די קינדער פון חשמונאי ואלעזר איז געווען צוועלף. און וועגן דעם חנוכה ליינט מען אויך די פרשת נשיאים, פארוואס ווייל ס'שטייט אין מדרש אז די מלאכת המשכן איז געענדיגט געווארן כ ה כסלו, און דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה'ן זאלסט עס צוזאמלייגן און וועסט עס אויפשטעלן ראש חודש ניסן, און די אידן האבן צוזאמגערעדט אויף משה רבינו, פארוואס שטעלט ער עס נישט אויף? אוי, אפשר איז דא עפעס א נישט קיין גוטע זאך, ס'איז דא עפעס א דופי, ס'איז שוין ווידער דא א פראבלעם, דער אייבערשטער האט אבער געוואלט אז מען זאל מערב זיין דעם שמחה פונעם משכן אינעם חודש וואס יצחק איז געבוירן געווארן, און וויבאלד. דער חודש כסלו האט פארלוירן אז ס'איז נישט געבוירן געווארן די משכן אין זיין צייט, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, איך וועל דיר עס באצאלן. ווען האט עס דער אייבערשטער באצאלט? מיט די חנוכת בית חשמונאי. יעצט, דער שבלי הלקט און דער לבוש שרייבט אז וועגן דעם איז מען זיך נוהג צו ליינען פרשת נשיאים אין חנוכה, ווייל דארט שטייט די קרבנות וואס מען האט מקריב געווען ביי חנוכת המשכן. כאטשיג מ'האט דאך נישט מקריב געווען יעצט די נשיאים ביז ראש חודש ניסן, מכל מקום וויבאלד ס'איז געווען די קרבנות און די בית המקדש אלעס איז געווען גרייט, ממילא איז הייסט עס כאילו מ'האט שוין יעצט אנגעהויבן, און מ'הייבט אן ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, און ס'איז דא וואס זיי הייבן אן מיט ברכת כהנים, ס'איז דא אין דעם מנהגים, יעצט דער אבודרהם זאגט א טעם פאר די מנהגים, וויבאלד דער נס איז דאך געווען דורך די חשמונאי מיט זיינע קינדער וואס איז געווען כהנים, ממילא הייבט מען אן מיט זיי. יעצט ר' צדוק הכהן אין רסיס הלילה וואס כ'האב פריער נאכגעזאגט זאגט אז די תיקון פון די חשמונאים די כהנים האבן געדארפט מתקן זיין דעם חטא פון תרגום התורה ליוונית האב איך שוין געזאגט דאס וואס מ'האט איבערגעטייטשט די תורה אויף יוונית וויאזוי האבן זיי דאס מתקן געווען נאכדעם וואס מ'האט זיך נעבעך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם און אלעזר הכהן איז געווען דער הויפט ווער עס האט איבערגעטייטשט כ'האב שוין געזאגט, אלעזר איז געווען אינאיינעם צווישן די צוויי און זיבעציק זקנים, און ער איז געווען דער הויפט פון די וואס האט עס איבערגעטייטשט, האט ער געמוזט מתקן זיין דעם חטא אז ער איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם. בקיצור, דאס איז געווען א מלחמה פון גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים און רשעים ביד צדיקים. כ'וויל אבער מסביר זיין פארן עולם א געוויסע זאך וואס מ'דארף פארשטיין. מען רעדט פון איבערטייטשן די תורה, מען דארף אבער זייער שטארק וויסן, ס'איז דא זייער אסאך פלעצער, דער הייליגער חתם סופר האט געמאכט א חרם ווער ס'וועט רעדן בלשון זשארגאן, דאס מיינט אידיש, דויטשמעריש, מען דארף פארשטיין וויאזוי איז דאס אבער טאקע אז ס'איז דא אזויפיל שילן, ס'איז דא אזויפיל ספרים וואס זיי קומען ארויס איבערגעטייטשט אויף אנדערע שפראכן, וויל איך מסביר זיין פארן עולם אזוי, צו נעמען די הייליגע תורה און עס איבערטייטשן דאס קען מען נישט, ווייל כ'האב שוין פריער מסביר געווען, ס'איז דא חסרות, יתרות, די אנדערע זאכן. אבער אז מ'וויל איבערטייטשן איינער זאל פארשטיין, דאס שטייט אין די אלע ספרים אז מ'מעג דאס טוהן, ס'איז נישט קיין עוולה אין דעם. יעצט למעשה, אונז ווייס מיר אויכעט אז ס'איז ארויסגעקומען די עשרה הרוגי מלכות אויכעט מיט דעם וואס מ'האט איבערגעטייטשט די תורה. למעשה איז אבער אזוי, מ'דארף זייער וואטשן. מ'דארף וואטשן, למשל איך פאר ארום רעדן, איך רעד וועגן טהרת המשפחה, איך רעד אויף ענגליש, איך רעד וועגן אנדערע זאכן, איך רעד וועגן משכב זכר, אלע זאכן רעד איך אין געוויסע אנדערע שפראכן, אבער איך האב געפרעגט ערנסטע עלטערע רבנים צו איך מעג עס טון, נישט יעצט, נאך פריעריגע רבנים, איינעם פון די וואס איך האב געפרעגט איז געווען הרב הצדיק ר' מאיר בראנדסדארפער, טא אויב זיי פארשטייען נישט אנדערש, און דו קענסט עס בעסער אזוי ארויסברענגען, ביסטו מחיוב צו רעדן אויף די שפראך. ס'דא משנה, די משנה זאגט טאקע אלו נאמרים בכל לשון, נאך אפאר זאכן וואס מ'קען נישט זאגן בכל לשון, אבער אנדערע זאכן, דער אייבערשטער פארשטייט אלע שפראכן, אבער דעמאלטס איז געווען אזא זאך וואס זיי האבן געוואלט אונטערברענגען די תורה שבעל פה, און יעדע קלייניקייט וואלט געווען אויסגעמאכט א גרויסע זאך, האט מען די אלע זאכן גע'אסר'ט. יעצט איך וויל רעדן אויכעט מענין לענין באותו ענין, ס'איז דא, מ'גייט אריין צו רב קנייבסקי און מ'זאגט אים ער זאל דאס אונטערשרייבן, יענץ, ער טוט אלעס, ער איז א וואוילער מענטש, נאר למעשה מאכט מען א חורבן פון כלל ישראל, למשל ס'דא אין ארץ ישראל לערנט מען א פאך, היינט קען מען נישט רעיזן א פעמילי אן אז צוויי מענטשן זאלן פארדינען, ס'נישט דא קיין וואן פעיראול מער, מ'כאפט היינט יעדן מיט וועלפעיר מיט פוד סטעמפס, איך ווייס נישט וואס גייט פאר, מ'כאפט סעקשן עיטס און מ'איז מגלה אלע מצפונות, היינט מיט איין קאמפיוטער באטן זאגט דיר די גאווערמענט פונקטליך וואסארא מילך דיין מאמע האט דיר געגעבן צו טרינקען, ס'מורא'דיג. ממילא מוז מען האבן א פאך, גייט מען אריין צו רב קניבסקי וואס ער דארף זיך בכלל נישט צופלאגן אויף פרנסה, און שוין, קומט מען ארויס מיט א איסור אז מען טאר נישט לערנען די אלע זאכן, איך האב אים שוין געזאגט, איך בין מורא'דיג אין חינוך, איך פארשטיי צו די אלע מאדערענע זאכן, איך בין געזעסן אמאל מיט א מיידל, אויף א באשאו פאר מיין זון, און דער טאטע און די מאמע, איך האב נאך נישט גערעדט מיט די מיידל, אפילו טאטע און מאמע האט זיך אויפגעטון אז די מיידל האט יעצט גרעדזשועטעד בית יעקב אין בני ברק, און זי איז א לייסענסד ארכיטעקט. זאג איך אבער ס'איז זייער נישט גוט, ס'דארף גיין אהין דא און ס'דארף גיין דארט און ס'דארף און מ'טרעפט זיך אין אפיסעס. זאגט זי וואס רעדט איר נארישקייטן, קוקט כ'וועל אייך ווייזן דיזיינס וואס זי מאכט, זי האט פארדינט גרויסע געלטער, זי האט דיזיינט ערגעץ איך ווייס ווי אין יענעם עק ארץ ישראל, זי איז קיינמאל נישט געווען אויף יענעם פלאץ, מ'שיקט איר אריין חומר, דאס זאלסטו מיר ארויסשטעלן, נעם ארויס וויפיל דו קענסט פון דעם לאנד, דאס זענען די געזעצן דארט, און זי ארבעט דערויף א האלב יאר, א יאר, מ'מאכט צוואנציג דרייסיג פערציג טויזנט דאלער, איך האלט אז די. זעלבע רשעים וואס זיי פארפירן אלע די רבנים מיט די אלע זייערע שייגעץ שטיק, די זעלבע מאכן דעם חורבן יעצט אז מ'טאר נישט לערנען קיין פאך. כ'וויל אייך פרעגן, אונז זעמער אלע מודה אז שטיינעמאן איז א איד א צדיק, ער איז א איד פון איבער הונדערט יאר און ער זיצט און דינט דעם אייבערשטן טאג און נאכט, אונז זעמער אלע מודה אז ער האט געמאכט א טעות, ער האט געמאכט דעם עגל פאר כלל ישראל מיט דעם וואס ער האט געזאגט אז מ'זאל שיקן די בחורים אין צבא, ער איז געווען דער אין אונזער דור דער אהרן הכהן וואס האט געמאכט דעם עגל און ער וועט נישט ארויסקריכן פון דעם. און למעשה? זענען מיר אלע מודה דאס. אבער ער איז ווייטער א גרויסער רב, ער זאגט שירים, ער לערנט פלייסיג. די זעלבע רשעות טוט מען מיט דעם וואס מען פארפירט דעם גרויסן גאון תלמיד חכם רבי חיים קניבסקי. נאכדעם זאגט ער מען טאר נישט לערנען. די קנאים רייטן זיך ארויף אויף דעם, און די סוף איז אז כלל ישראל וועט נישט האבן קיין פרנסה, און לערנטס ענק אויס וואס די גמרא זאגט איז הייליג, כל מריבה שיש לה בתוך ביתו של אדם, די גמרא זאגט נישט יעדע דריטע פייט, נאר יעדע ארגומענט איז אינה אלא בשביל ממון.

געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין פרנסה און די מיידלעך מוזן האבן א דזשאב, איך וויל ענק נאכאמאל מסביר זיין, אמאל האט וועלפעיר מיט פוד סטעמפס מיט סעד אין ארץ ישראל האט עס געהאט פארשידענע שמות נרדפים, היינט די גאווערמענט געט נישט, זיי געבן שוין נישט, זיי זאגן יעדער זאל זיך גיין זוכן פרנסה. די פרוי מוז זיצן דערהיים און איך מיין וואס און אז זי האט שוין אויך געהאט דריי פיר און פינעף קינדער און זענען שוין סקול טשילדרען און זענען נישט אינדערהיים א גאנצן טאג מוז די מאמע זיצן אינדערהיים פארוואס פאר וועם? ווייל דו האסט דיינע משוגענע זאכן, אה, א פרוי טאר נישט ארויסגיין? יא, כל כבודה בת מלך פנימה. ס'איז דא אזויפיל פאכן וואס מ'קען טון אינדערהיים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ס'איז דא גרעפיקאי, ס'האט מיר געזאגט א גרעפיקאי, ער מאכט הונדערט טויזנט דאלער אין ארץ ישראל. ער איז א גרעפיקאי, ער האט זיך געלערנט א פאך. רבותי, מ'פארפירט די רבנים. עניוועי, לאמיר צוריקקומען יעצט דא. וועגן רעדן די אלע שפראכן, טאמער ס'העלפט, איז היינט נישט דא דער איסור, אזוי האב איך מקבל געווען פון אסאך רבנים, מ'מעג רעדן די שפראך, אוודאי, אז ס'פעלט נישט אויס דארף מען נישט רעדן, און חוץ פון דעם, מ'קען עס נישט אזוי גוט ארויסברענגען אויך נישט אייביג מיט א פרעמדע שפראך, דארף מען רעדן דאס וואס מ'איז צוגעוואוינט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל, כ'האב גערעדט וועגן פרויען, כ'האב גערעדט וועגן שלום בית, האט מיר א פרוי געזאגט אז זי האט הנאה אז איך באטאן דעם סאבדזשעקט ווייל ער האט חתונה געהאט מיט זיין פרוי און ער האט אויף איר אויסגעטרייט אלע פאנטאזיעס מיט אלע סעקשועל דרייווס וואס ער האט געהאט אז ס'איז געווען א שרעק. ס'איז געקומען א צייט וואס זי האט אים געזאגט ליסן דיס העז טו סטאפ דאס קען נישט אזוי אנהאלטן איך האב דערפון גארנישט ענד איטס נאט רייט. איז מען געגאנגען צו די שלום בית פארמיטלערס, און די שלום בית פארמיטלערס, איינע פון די גרויסע, נישט קיין לייסענסד, אבער איר ווייסט דאך יעדער איז היינט א שלום בית פארמיטלער, האט ער געזאגט פאר די פרוי דו זאלסט וויסן, א פרוי איז באשאפן געווארן אז אלעס וואס דער מאן וויל טון מיט איר זאל זי זיך לאזן, און אויף דעם איז זי באשאפן, זאגט זי זי האט דורכגעמאכט. פארשידענע צרות און זי האט געליטן אויף די נערוון, ס'האט זי געקאסט דער שלום בית, זי האט זיך געגעט מיט אלעם. היינט איז זי שוין אסאך יארן עלטער זאגט זי, הלוואי וואלט זי ווען דעמאלטס פארשטאנען וויאזוי זי פארשטייט דאס לעבן היינט. און וועגן דעם בין איך ענק דא צו זאגן אויפן האטליין, פרויען, ווען דיין מאן האט פאנטאזיעס, זאלסט אים ארויסקאפן פון שטוב, ביקאוז ער וועט עניוועי נישט זיין סעטיספייד, ענד עט די ענד אוו די דעי, וועט דיך עס קאסטן א שלום בית מיט דיין מערידזש. כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, עטס האטס א טעות, דאס וואס די גמרא זאגט א פרוי איז אזוי ווי א פיש וואס מ'האט זי געברענגט און מ'קען מיט איר טוהן וואס מ'וויל, קודם כל ס'מוז דאך זיין פיוס, מ'מוז דאך איר פרעגן צו זי איז מסכים צו נישט, און נאכדעם איך וויל דיר מסביר זיין א זאך, דו וועסט טאקע טוהן איז אזוי דו ווילסט ווען דו ווילסט און דיר איינרעדן האסט נישט געטוהן גארנישט קעגן די הלכה אבער דו פארלירסט דעם גאנצן שלום בית מיט דיין פנים, איינער קאלט מיך אפ ער וויל וויסן, כ'האב אמאל געזאגט א שיעור א האלב יאר צוריק ווען מ'מעג וואוינען שלא כדרכה ווייל זיין ווייב וויל אזוי. איז איך גיי אים נישט צוריק קאלן ווייל איך בין נישט זיין שלום בית ווי מען זאגט סטרעיטן אוט און איך בין נישט זיין רב וואס איך געב אים הדרכה נאר איך וויל דיר זאגן בכללות זאלסט וויסן כ'האב געהערט וואס דו האסט געפרעגט און כ'וויל דיך שטעלן אן די רייט טרעק צו מען מעג זעקס מאל א נאכט צו מען מעג וואוינען אונטן און אין די פראנט דאס איז אירעלעווענט וואס דאס ווייזט איז אז דו ביסט נישט צופרידן. און אז דו ביסט נישט צופרידן דארפסטו גיין פאר העלפ, ביקאוז דאס וואוינען אין די בעק גייט מאכן אז דו וועסט נאכדעם זוכן נאך א לאך ווי צו וואוינען, און נאכדעם נאך איינס, און נאכדעם מוזטו זוכן ביי אן אנדער ווייבל אויכעט. זאלסט דיך נישט לאזן פארנארן מתוך ההיתר בא אל האיסור, ס'האט נישט צו טון צו מען מעג צו נישט, אז דו לערנסט דיך אויס צו טון וואס מען דארף נישט, טוט מען וואס מען דארף נישט, יעצט אין שולחן ערוך שטייט טאקע מען טאר עס נישט טון נאר באקראי, נאר אז ס'מאכט זיך אמאל, די אלע זאכן מאכט זיך נאר איינמאל באקראי נאכדעם גייט עס די גאנצע. צייט ווייטער, ווייל דאס איז געמאכט דער מענטש, דער מענטש וויל אלץ זען וואס נאך קען איך באקומען, וואס נאך, קענסט גארנישט באקומען, גיי פאר העלפ, איך זע דו ברויכסט העלפ, לאמיך דיר זאגן נאך א זאך אז דו ברויכסט העלפ, ווייל דו זאגסט אז דיין ווייב פרעגט, ווייסט וואס דאס ווייזט? אז דו ביסט א ליגנער, דו ביסט א חזיר, און זעט אויס זי וויל נישט, ביסטו געגאנגען האסט מיך געוואלט נוצן פאר דיין שטעקן אז איך זאג אז מען מעג, איך זאל דיר איבער חזר'ן וואס שטייט אין שולחן ערוך, גיי פרעג זלמן לייב פילאפ, פרעג נישט מיך, איך ווייס דאך נישט ווי דו געהערסט, איז למעשה איז נישט דיין ווייב פרעגט. כ'וועל דיר זאגן פארוואס, קיין שום פרוי עט דיר נישט זאגן אז זי וויל האבן מען זאל וואוינען פון הינטן, ווייל ס'טוט איר וויי, פראנט איז געמאכט אזוי אז די וואדזשיינע שפרייט זיך שיין אויס, און די קליטאריס ווערט אנגערירט, פילט זי א טעם, הינטן פילט זי נישט קיין טעם, ס'טוט איר פשוט וויי, לויט ווי טייט זי איז אזוי וויי טוסט און קענסט איר צובליטיגן אויך, און קענסט האבן שאלות אין הלכות נידה אויך, און קיין שום פרוי וויל עס נישט, און ס'איז נישט געמאכט פאר א פורפעס ווייל זי גייט נישט האבן מיט דעם קיין קינדער. די זוכסט אריינצוגיין, ווייסט זוך נאך עפעס א פלאץ ווי אריינצוגיין, דעטס אלל, און זאל איך דיר זאגן, קודם זעה איך שוין אז די ברויכסט האבן אסאך העלפ, ס'קען זיין די ביסט געווען מאלעסטעד אלס בחור און די ביסט צוגעוואוינט צו א בחור און ביסט נאכנישט ארויסגעקראכן דערפון, און פאר די גייסט שטופן אין דיין ווייב ווי מען טאר נישט און זי הייבט דיך אן פיינט צו האבן און זי וועט דיך נאך דאמפן, גיי שוין פאר העלפ. גיי יעצט אריבער פאר העלפ, גיי צו א דאקטער, צו א סייקייעטריסט, צו א סייקאלעדזשיסט, און מאך אן אפען דייעלאג צווישן דיר און דיין ווייב, זאג איך וויל עס און זי וויל נישט, פאר איר טוט עס וויי, נאכדעם וועל מיר אנהייבן צו מען מעג על פי הלכה צו נישט, די הלכה איז יעצט אירעלעווענט. ס'איז דא א מעשה, איינער האט געשיקט פרעגן רבי חיים בריסקער צו מען מעג מאכן קידוש פסח ביינאכט אויף מילך, ער איז געגאנגען רבי חיים האט אים געשיקט קודם כל פיר כוסות, און ער האט אים אויך צוגעשיקט פלייש ווייל לכבוד יום טוב מוז מען עסן פלייש, אין שמחה אלא בבשר, און ער האט צוגעלייגט דער רבי חיים בריסקער אז מיט דעם וואס ער האט אים געפרעגט צו ער קען מאכן ד' כוסות אויף מילך איז א סימן אז קיין פלייש האט ער אויך נישט, נישט נאר קיין וויין האט ער נישט נאר פלייש אויך נישט, ווייל טאמער האט ער צו עסן פלייש אינמיטן די סעודה, נו ווי אזוי וועט ער ענדיגן נאכדעם די אנדערע צוויי כוסות מיט מילך? האט ר' חיים בריסקער פארשטאנען אז ער האט גארנישט נעבעך, ער האט נישט קיין וויין און נישט קיין פלייש, האט ער אלעס געשיקט. די זעלבע דא אויכעט, דו ווייזט אז דו ביסט אריינגעטון אין תאוות ניאוף און אין משכב זכר, מסתם ביסטו געווען זייער א קאליק אלץ בחור, איז נעווער מיינד צו די הלכה לאט עס צו נישט. איך וויל דיך פרעגן אן אנדערע זאך, ווען א פרוי איז ריין קענסטו וואוינען יעדע שעה ביינאכט. האסט געענדיגט קומסט צוריק א שעה שפעטער קענסט נאכאמאל וואוינען, די הלכה ערלויבט עס, ס'איז דא פון א רמב"ן, רמב"ן זאגט מען זאל עס נישט טוהן ווייל ס'איז די ענין פון קדושים תהיו, אבער איך וויל דיך פרעגן א זאך, אין די הלכה איז עס מותר, וויל איך דיך פרעגן פארוואס טוסטו נישט דאס, ווייל צו דעם ביסטו נישט צוגעוואוינט, און די משכב זכר האט מען דיך אלס בחור צוגעוואוינט, און דאס איז דער חורבן וואס אונז האבן אנגעארבעט א קראנקע קאמיוניטי, א דעד סיק קאמיוניטי, א אינגערמאן זאל פרעגן אזא שאלה, און נאכדעם קומסטו נאך אזוי איידל, ס'הייסט דו ברויכסט עס נישט, דיין ווייב ברויך עס, כ'וויל דיר זאגן עפעס א זאך, איך זאג דיר דאס א קלארע זאך, אז דו זאגסט עס נאר ווייל דו שעמסט דיך צו זאגן אז דו ברויכסט עס, און איך זאג דיר דו דארפסט העלפ און נישט דיין ווייב. צום ראפשיצער רב איז געקומען איינער, און געזאגט מיין חבר האט געזינדיגט מיט א גוי'טע. וואס ס'זאל אים דער רבי געבן א תיקון, זאגט ער זאג דיין חבר אז ער זאל קומען און זאגן אז זיין חבר האט געזינדיגט מיט א גויטע, וואס קומסטו פאר יענעם, אז ער האט געכאפט איז ער דער בעל דבר אליינס, הייב נישט אן מיט דיין ווייב, האסט א פראבלעם דאונט בלעים יור ווייף, גיי פאר העלפ. און דאס איז זייער וויכטיג, מען דארף וויסן א ווייב איז היער טו העלפ יו סוקסיד אין לייף, זי איז נישט דא צו זיין א שמאטע, אזוי ווי מען האט אויסגעלערנט דעם בת רחל מיידל, זי האט זיך נעבעך געלאזט פון איר מאן, וואס ער האט געוואלט ווען ער האט געוואלט, אוודאי ווען זי איז געווען ריין האט ער געטון. וואס איז דיין שמאטע? און ער זאגט נאך, א פרוי איז געמאכט אז וואס מען ברויכט דאס זאל מען קענען מיט איר טון, נאו איטס ראנג, מען קען דיך איינזעצן אין דזשעיל אויך, דו ווייסט פאר א רעיפ קענסט דיין אייגענע ווייב, קענסט וואוינען מיט איר און זי וועט זאגן האסט זי גערעיפט און דו ביסט אין דזשעיל, זאלסט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, און דאס זאלסטו זייער וואטשן, און איך האלט אז מען דארף רעדן פון דעם, ווייל ס'נישט דא ווער ס'געבט הדרכה פאר יונגעלייט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט מענטשן גייען זאגן, ווער ביסטו זאלסט דיך קריגן מיט די אלע רבנים וואס זאגן אז מען דארף נישט טעכנעלאגיע? ס'איז אזוי, ווען מען זעצט זיך ווען אראפ און מען טוט עס דורכארבעטן און מען הערט אויס יעדנ'ס מיינונג, און די רבנים האלטן ווייטער אז זיי זענען גערעכט, וואלט איך מיר געהויבן די הענט. אזוי ווי מען האט זיך נישט אראפגעזעצט, איך האב אמאל געפרעגט דעם רעבן זכרונו לברכה דעם סאטמאר רב, רוב רבנים האלטן אז מען מעג גיין צו די בחירות, האט ער געזאגט, ער האט געברענגט צו ס'איז א שיטה אין די ראשונים, א זאך רבים איז נאר ווען מ'האט זיך אראפגעזעצט און מ'האט עס מברר געווען אינאיינעם. יעדער זיצט זיך אינדערהיים און קראצט זיך און זאגט זיין מיינונג. יעצט, רב קניבסקי וועט קיינמאל נישט דארפן גיין ארבעטן, דאס איז קלאר. און אז ער וועט ברויכן א מיליאן דאלער און צוויי מיליאן קען ער האבן. די פראבלעם זעמער אונז. יעצט, איך זאג אייביג, אונז האמיר א פראבלעם. מער ווי די פראבלעם איז דאס אז די רבנים ווילן נישט אויסהערן דעם פראבלעם. מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט. און פון וואו זאל מען לעבן למעשה? איך זע די אלע אינגעלייט. וואס זענען געגאנגען זיך לערנען א פאך, די האבן מצליח געווען, אה, די פרנסה קומט פון אייבערשטן, יא, אבער דאס דער אייבערשטער געבט אים אריין אין קאפ, און געבט אים אריין א גוטן מח און גוטע הענט ער זאל קענען טויגן צו די פאך, דאס הייסט אויך אז די פרנסה קומט פון אייבערשטן, ער מאכט א שביל, א צינור, דער אייבערשטער זאל אים קענען משפיע זיין, אבער צו זיצן און זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן אז ס'וועט אריינקומען דורכן קוימען, איטס נאט גאנא העפן. ס'איז היינט א מצב וואס אין א געוויסן וועג איז דאס גוט, קענסט זיך אויסלערנען געוויסע פאכן, למשל דאקטעראט איז זייער א שווערע פאך, איז דא קליינע חלקים, איינער קען נאר דאס, איינער קען נאר דאס, ס'איז דא מענטשן וואס זיי נעמען בלוט פון יענעם, דו ווייסט וואס זיי מאכן געלט? זיי זאגן מיר, זיי מאכן הונדערטער טויזענטער דאלער א יאר, און פארוואס זאל מען נישט געניסן פון דעם? און א פרוי איז גארנישט אנדערש. די פרוי איז נאר אנדערש ווייל זי רעדט זיך איין זי האט א מאן און זי ברענגט פרנסה אבער די מינוט ווען ער קען נישט ברענגען קיין פרנסה דארף זי פונקט אזוי גיין האסלען און סטראגלען אויסצוהאלטן און צו פיטערן די פיסקעלעך די קינדערלעך טא רעדטס ענק נישט איין אז די פרוי איז אנדערש און כל כבודה בת מלך פנימה ס'איז דא דזשאבס וואס מ'דארף בכלל נישט ארויסגיין ס'איז דא היינט סעילס אויפן אינטערנעט אויף עמעזאן מיט די אלע זאכן ווען די רבנים זאלן זיך באמת אראפזעצן מיט די טכנאים וואלט איך געווען אין אן אנדערע וועלט. שטעל דיר פאר אז ער איז דער גרעסטער לוחם קעגן די טעקנאלעדזשי איז סקולענער רבי. ער, ער ווייסט דאך נישט וואס א קאמפיוטער איז און וויאזוי ס'זעהט אויס. ער איז דער גרעסטער לוחם קעגן טעקנאלעדזשי. איז עס נישט קיין דזשאוק? ער דארף נישט קיין פרנסה. ער גנב'ט אפ די וועלט מיט גרויסע גרויסע. פאנדרעיזינגס וואס איז נישט דא קיין מוסדות בכלל, די גרויסע גנב'ן, ריכטיגע מאראמארישע ראמעינער חברה, און ער איז ארומגענומען מיט אסאך שקאצעס, מען האט זיך אפגעהארגעט, צוגע'גנב'עט די קעמפס און הונדערטער טויזענטער דאלער, ווייס איך וואס, לאז אפ. רבותי עטס זאלטס נישט פאלגן די רבנים, נישט דאס אז די טעכניק זאל מען אוועקלייגן, מ'דארף עס האבן, ווער ס'דארף עס, און נישט דאס מ'זאל גיין אין צבא וואס שטיינמאן האלט, און נישט דאס אז א פרוי און א מיידל זאל זיך נישט לערנען אין סקול א פאך, זי מוז האבן א פאך. די גמרא זאגט אז טאמער איינער איז קונה אויף א סאך, ער קויפט אויף א סאך שטוב, פלעצער, לאנד, און מאכט א קנין ביי איינעם, איז ער קונה אלע, פארוואס ווייל סדנא דארעא חד הוא, די גאנצע וועלט איז איינס. עניוועי, דער רשעות ימח שמו פון די רבנים פון אונזערע, אז מען ווארפט ארויס קינדער, די זעלבע איז אין ארץ ישראל אויך, כאטשיג די גאווערמענט געט דאך דארט אלעס. עניוועי, דעם פרייטאג איז געווען א מעידזשער דורכברעך אז די אלע מנהלים פון די סעמינאר אין מדיעין עלית און אין בית שמש און אין ירושלים זענען געווען אין בית משפט, און די בית משפט האט מחליט געווען אז אלע מיידלעך מוז מען אננעמען. ווען נישט קען מען נישט עפענען גארנישט. בקיצור ברוך השם אלע מיידלעך הייבן אן די וואך, ס'איז אזעלכע רשעים ימח שמם זאלן אויסגעמעקט ווערן פון כלל ישראל די אלע רבנים מיט די אלע ראשי ישיבות מיט די אלע פירערס וואס זיי ווארפן ארויס קינדער, דער פרייער אין ארץ ישראל דער שופט ער מוז מחליט זיין אז אלע קינדער דארפן האבן א פלאץ אין יעדע סקול.

יעצט אונזערע מלמדים פלעגן אויכעט רעדן צו אונז זייער מיעס און גראב, יעצט איז געווען א מלמד, א טיטשער פון מיידלעך, זי האט געזאגט פאר א כיתה א' קינד, ס'איז א יונג קינד איך ווייס דריי פיר יאר אלט, האט זי געזאגט אז אז די פירסט זיך אויף אזוי ווי א חיה און איך וועל דיך אריינלייגן אזוי ווי מען לייגט אריין א חיה אין א אין א כלוב. א כלוב מיינט א שטייג, א קעידזש. און הער זיך איין, די קינדער נעבעך א קינד וואס איז עס דארף האבן ספעשל העלפ, בקיצור די גאווערמענט איז קרעקינג דאון אן דעם נאו, נא, מען גייט עס נישט צולאזן, אונזערע מלמדים האבן גערעדט צו אונז אזוי ווי היטלער האט צו זיי גערעדט, נאו איטס נאט גאנא ווארק ענימאר, ברוך השם אבער מען פארעכט יעדע זאך צוביסלעך. יעצט אין בית שמש איז דאך דא אלע משוגענע זאכן, האט מען געטראפן א מיידעלע פון פינף יאר האט זיך געדרייט אינמיטן די נאכט אין די גאס, און מען האט גראד גערופן די פאליס, און די ווער ס'האט זיך באשעפטיגט מיט איר, דער בעיביסיטער, האט אפילו נישט אכט געגעבן. שטעל דיך פאר וואס דא טוט זיך. א פינף יעריג מיידעלע דרייט זיך אליין אין די גאס. יעצט די סקווערע פארפיר מורא'דיג אז ס'איז נישט אמת, מ'האט אים נישט געקענט האלטן אין סקווער די קינדער, און זי בעט מ'זאל נישט ארויפלייגן אויף די בלאגס ווייל דער רבי האלט עס נישט אויס. זאג אים קודם כל וויאזוי מעג דער רבי וויסן בכלל אז ס'איז דא אזא מין טמא'נע כלי? ווער געבט אים דאס אלעס איבער? און צווייטנס, און וואס איז מיט די קינדער? די קינדער'ס טאטע מיט די מאמע האלטן עס אויך נישט אויס. דער רבי האט זיך איינגערעדט אז ער, די גאנצע וועלט מוז ארבעטן פאר אים, ער איז א דרעק, ער איז א גארנישט, ער איז א גנב, ער איז א שייגעץ און א חזיר, און דעטס אלל הי איז, אונז האבן מיט דעם מענטש גארנישט, אז ער האט וויי טון אנדערע, וועט מען אים צוריק וויי טון. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב שוין געהערט, כ'האב געליינט שוין און געהערט טויזנטער מעשות ווי אידן האבן זיך מוסר נפש געווען אויף נר חנוכה, ווייל נר חנוכה, קוים מען זאגט די זיבן מאל ויהי נועם, ווען נאכדעם ווען מען שטארבט, איז דאס איז אזוי ווי א דזשי פי עס סיגנאל, ס'זאגט דיר וואו צו גיין, ווייל אמאל קען א מענטש גיין הונדערטער יאהר, און ער איז אין עולם התוהו, מיינט ער גייט ערגעץ, ער גייט אין ערגעץ נישט, ס'איז דא איינער פון די אנשי וואס ער האט געברענגט אין די ספרים, איז די זיבן מאל ויהי נועם מ'זאגט עס מיט כוונה, איז עס אזוי ווי א דזשי פי עס סיגנעל, ס'זאגט דיר ווי צו גיין און וויאזוי צו גיין, און בכלל א גאנץ לעבן איז מען אויכעט מען פארט בעסער אז מען זאגט די זיבן מאל ויהי נועם'ס מיט כוונה, מען קוקט אויף די לעכט, עניוועי איז כ'האב געליינט און געהערט שוין טויזנטער מעשיות ווי אידן האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דעם אור, פאר דעם אור וואס ברענגט אראפ. דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל זיין א וירא אלקים את האור כי טוב, נאכדעם האט ער געזען אז די רשעים וועלן עס אויסנוצן צום שלעכטן האט ער עס באהאלטן, עס איז געווען די למד וו שעות דאס איז די למד וו נרות, וויל איך ענק פארציילן יעצט א מעשה, די מעשה דערמאנט מיך אויך אז דער הייליגער חתם סופר פרעגט, אז די מנורה איז דאך געווארן טמא, נו אז די מנורה איז געווארן טמא, נו וויאזוי האט מען געצינדן מיט די מנורה? מען האט טאקע געטראפן די שמן, אבער וואס איז מיט די מנורה? זאגט דער חתם סופר, מען האט געמאכט א האלצערנע מנורה פשוטי כלי עץ איז נישט מקבל טומאה, ס'א גאנץ אריכות, וויל איך ענק פארציילן א מורא'דיגע מעשה וועגן א מנורה, הערט אויס די מעשה. איך זאג אייביג איך האב זייער ליב צו דערציילן מעשות פון היינט, ס'דא אזויפיל שיינע מעשות, מען דארף נישט צוריק פארן אין די אמאליגע צייטן, וויאזוי דער אייבערשטער רעדט צו יעדן דורך זיינע וועגן, מען דארף אים נאר דערהערן. הערט אויס א מעשה. די מעשה גייט אזוי, ס'איז געווען א איד ער'ט געהייסן אברהם גרינבוים, ער איז געווען נעבעך ביי די צווייטע וועלט מלחמה, און נעבעך פארלוירן די גאנצע משפחה, אלעס ארום און ארום, ווען ער איז געקומען אויף אמעריקע איז ער געווען פארווייטיגט, אזוי ווי אסאך מענטשן, אנשטאט זאלן זיך באזעצן צווישן א היימישן עולם זיך צוריק כאפן, האט ער געזוכט א שטאט וואו ס'וואוינען נישט קיין אידן, האט ער געטראפן אלעבאמא. גראדע אין אלאבאמע איז דא א שטאט וואס הייסט דויסאן, DOTHON, דויסאן אלאבאמע, ס'איז געווען אדווערטייזט א פאר יאר צוריק אז זיי געבן פופציג טויזענט דאלער ווער ס'קומט זיך דארט באזעצן און ווערט א געהעריגע מתפלל אין בית מדרש, כ'ווייס נישט צו היינט איז נאך אויך שייך אבער אז מ'גייט ארויף אויף די טמא'נע כלי אויפן אינטערנעט קען מען טרעפן, קוקט'ס אן דויסאן, DOTHON, דויסאן אלאבאמע, איז עניוועי דעמאלטס זעהט אויס נאכנישט געווען צופיל אידן און ער האט זיך דארטן באזעצט און דארט האט ער געוואלט. ווי מען זאגט אנהייבן א לעבן אז מען זאל נישט וויסן אז ער איז א איד אפילו, זענען געווען נעבעך פארביטערט. געדענק דער אמרי חיים פלעגט אנזאגן פאר די בחורים וואס עץ פארט'ס אהיים אויף בין הזמנים אויף תל אביב עט'ס טרעפן די פוילישע אלטע אפיקורסים וואס האבן נעבעך אלעס פארלוירן אין לאגער זאלסטו נישט טענה'ן מיט זיי, שטיי ווייט פון זיי, אז זיי זענען נעבעך פארביטערט. ווייל פוילן האט דאך מיטגעמאכט דאס מערסטע די קריג, סאך יארן מיט אלעם. בקיצור, דער אברהם גרינבוים האט זיך געטוישט קודם דעם נאמען, ער הייסט שוין עהרין גרין, קודם האט ער נישט געוואלט קיינער זאל אים דערקענען, און נאכדעם זיי האבן זיך געוואלט אמעריקאנערזירן, בקיצור, און ער האט געטראפן א מיידל, האט מיט איר חתונה געהאט, און זי איז געווען פער צופאל א איד, ס'וואלט נישט באדערט אים ווען אויך נישט, ער האט נישט געזוכט א אידישע. נאכדעם האט ער געהאט אזוי, ער האט געהאט צוויי קינדער פון איר, דער עלטסטער האט געהייסן דזשעפרי, ער איז געשטאנען פאר די בר מצוה, זאגט ער די טאטע אזוי איך גיי אים נישט קויפן קיין תפילין, בר מצוה זאכן, ער איז געווען נעבעך פארביטערט, בקיצור, אבער וואס כ'וועל טון איז, אזוי ווי כ'האב דאך געלט, געלט האט ער געהאט, עט ער גיין און ער עט געבן פאר זיין זון, ווי מ'זאגט. א שיינעם פרעזענט. האסט שוין מסתמא געהערט דעם דזשאוק אמאל, כ'האב עס שוין געזאגט. א איד קומט צו א ארטאדאקסישן רבי, ער זאגט מיי סאן איז העווינג בר מצוה ענד הי וואנטס א האנדא. א האנדא דאס איז אזא בייציקל. זאגט דער רב, איך ווייס וואס א בר מצוה איז אבער איך ווייס נישט וואס א האנדא איז. גייט ער צו א רעפארם רבי, זאגט ער מיי סאן איז העווינג בר מצוה ענד הי וואנטס א האנדא. און ער פרעגט צו ער זאל אים קויפן. זאגט אים דער ריפארם ראביי, איי נאו וואט א האנדא איז באט איי דאנט נאו וואט א בר מצוה איז. עניוועי, דער דזשעפרי זעהט אויס האט אויך קיין סאך נישט געוויסט, און דער טאטע זאגט כ'על אים עפעס קויפן. קיצור, וואס קויפט מען פאר א קינד? נעמט ער אים אריין אין אזא סטאר וואס ס'פארקויפט אלע עלעקטראניקס, אפ טו דעיט, די שענסטע טעלעוויזשענס מיט די אלע אלע מין עלעקטראניקס וואס ס'איז דא. בקיצור, ער זאגט פארן זוהן וועהל ארויס וואס דו ווילסט, און דער זוהן האט עפעס געווארפן אן אויג אויף א סטאר קעגען איבער, ס'איז אזא אזא מאל איז דא דארט א חנוכה מנורה, און דער טאטע זעהט ווי ער קוקט און קוקט, און דער סטאר קיפער דער פון די עלעקטראניק זעהט ער קוקט דארט אהין, קיצור פרעגט דער זוהן דעם טאטען מעיבי ווי קען גאו אווער טו דעט אדער סטאר, זאגט אים די טאטע אר יו קרעיזי דאס איז א סטאר פון שמאטעס דא איז דאך דא די סחורה זאגט ער דעדי לעטס לאמיר דארטן קוקן לעטס לוק אווער דעיר דעדי קיצור ער גייט אריין און מען גייט צו צום סטאר קיפער און ער זאגט איך וויל קויפן די מנורה נעמט זיך דער סטאר קיפער צו לאכן דיס מנורה איז נאט פאר סעיל דיס מנורה איז דזשאסט טו דראו אין קאסטומערס.

ש. קיצור דאס יינגל קומט אהיים, ס'איז געקומען חנוכה, און ער האט אנגעהויבן צו צינדן די מנורה. למעשה איז געשען אזוי, ס'האט זיך עפעס א ריר געטאן און ס'האט זיך איבערגעקערט די מנורה. האט זיך געגעבן א קער איבער און ס'האט זיך צעבראכן. אן אלטע האלצערנע מנורה, ס'האט מיטגעמאכט די האלאקאוסט. די טאטע און די מאמע קומען שנעל צו לויפן, דזשעפרי, וואט העפענד?

פיקס עס, ווי קען סטיל, אונז קען מיר עס צוריק מאכן א שיינע מנורה. אינמיטן באמערקט ער אז ס'איז דא אין די האלץ אריינגעלייגט עפעס אזוי ווי א מזוזה פארטשמענט אויפגעשריבן עפעס. קודם איז דער טאטע ערן גרין נעמט זיך עס ליינען און ער ווערט זייער ערנסט און עס פארגלייזט זיך די אויגן און נאכדעם הייבט אים אן צו רינען טרערן פון די אויגן. און נאכדעם גיט ער א פאל צוזאמען און ער חלש'ט אוועק, און מען ברענגט די הצלה, מען טרייט צו טוהן וואס מען קען, די גוי'אישע הצלה, דעמאלטס נאך נישט געווען קיין אידישע הצלה, טרייט צו טוהן וואס מען קען, און מען קען אים נישט ריווייוו, ענדליך נאך א שטיקל צייט האט ער אנגעהויבן צו קומען צו זיך, מען האט אים געגאסן וואסער און אזוי ווייטער, און ער האט אנגעהויבן צו קומען צוביסלעך צו זיך, בקיצור פרעגט מען אים וואס שטייט דא, זאגט ער דא אין דעם בריוו שטייט אזוי. ווער ס'העט אמאל טרעפן דעם מנורה און ער'ט קענען ליינען דעם כתב וואס איך שרייב, זאל וויסן, כ'האב צאמגעשטעלט דעם מנורה אין לאגער, כ'האב נישט געוואוסט צו כ'על אפילו אמאל דערלעבן עס אנצוצינדן איין מאל, און אפילו אויב כ'על עס דערלעבן אנצוצינדן איין מאל, אפשר העט מען מיך שיסן, מען העט מיך כאפן העט מען מיך שיסן, און אפילו כ'על עס דערלעבן אנצוצינדן איין מאל, אפשר על כ'עס דערלעבן א צווייט מאל און אפשר דאס אויך נישט, אבער איך מאך עס עניוועי. און ווער ווייסט צו כ'על אפילו דערלעבן דעם טאג. וואס מ'העט קומען צו צינדן חנוכה לעכט, מ'האט דאך נישט געוואוסט וויאזוי דער מארגן האט געברענגט, מסתם לויט וויאזוי די מלחמה זעהט אויס עמער אונז לאנג געהארגעט ווערן פאר ס'העט נאך קומען א חנוכה, ממילא עמער אפילו נישט זעהן איין מאל ווי מ'צינדט עס אן, אבער איך מאך עס ווייל דאס איז א איד, ער טוט פארן אייבערשטן אלעס, אפילו ער ווייסט נישט זיכער צו ער העט עס אפילו קענען דערלעבן צו נוצן. נאר ער שרייבט אינעם בריוו, איך בעט איין זאך, דער וואס העט איבערלעבן די מלחמה, אויב דו'סט טרעפן די מנורה, און דו'סט טרעפן דעם בריוו. בעט איך דיך, זאג מיר צו אז דוסט עס האלטן בכבוד, און דוסט עס צינדן ערליך, און דוסט עס צינדן נישט נאר פאר דיר, נאר בשם כל ישראל פאר אלע אידן וואס זענען געהארגעט געווארן אין די קריג און ס'האבן נישט זוכה געווען צו דעם נר חנוכה, אונז מאך מיר עס, וואס ס'עט זיין ווייסט מען נישט, אבער דער וואס עט עס טרעפן זאל מיר צוזאגן אז מ'עט עס צינדן. בשם כל ישראל פאר גאנץ כלל ישראל און אויך פאר מיין פאמיליע וואס אונז האבן זיך מוסר נפש געווען דאס צו מאכן, אונטערגעשריבן, דער טאטע פון ערן גרין, און זיין טאטע רעדט צו אים נעבעך און ער זאגט זאג מיר צו אז דוסט עס צינדן ווייטער, און אזוי האט ער זיך צוריק געדרייט צו אידישקייט, דער רבונו של עולם ארבעט אין אזאלכע מיסטירישע וועגן. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי ער פיקט אויף אזאלכע ניצוצין וואס ער וויל זיי האבן פון אין יענעם עק וועלט, אלץ ווייל דער טאטע האט געהאט מסירות נפש צו מאכן א חנוכה מנורה אז אפשר וועט ער דערלעבן און אפשר וועט ער נישט דערלעבן. דאס איז איינע פון די מעשה'ס פון חנוכה וואס כ'האב געוואלט שערן מיט ענק. ס'איז א מורא'דיגע מעשה, און רבותי, דער אור פון חנוכה באלייכט דעם גאנצן חושך. אביסל ליכטיגקייט ברענגט אראפ א געוואלדיגן אור אין א גרויסן צימער וואס איז פינסטער. צינדסט אן איין קליינעם ליכט קען מען שוין זעהן, מ'קען נישט גוט זעהן אבער מען קען זעהן ווי מען איז כאטש, רבותי לאז דער הייליגער יום טוב חנוכה אויף אונז אויכעט משפיע זיין, ס'איז יעצט א צייט פון ניסים, שעשית ניסים לאבותינו, מ'האט געמאכט מקווה'ס פאר יעדן, דער אייבערשטער האט געמאכט א מקווה, נאך כמה וכמה ניסים איז געווען, רבותי לאמיר. אנהייבן צו זאגן די פאר טעג דעם הלל מיט א געוואלטיגע כוונה און בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, למה נגרע, פארוואס זאל מען אונז זיין ווייניגער פון א צווייטן, האסט דאך געוויזן אזויפיל ניסים פאר יעדן, ווייז אונז אויך ניסים, איי מיר זעמיר נישט ווערד, געב אונז אויף בארג, אונז וועלמיר ווערד זיין. א רב קאלט מיך יעצט אפ, זאגט ער אז ער גייט אין מקווה, ער גייט פרייטאג שבת אינדערפרי, זאגט ער איך ווייס איך וועל אייך זאגן, כמעט וואס ס'איז נישט דא קיין קינדער פרייטאג, איך מוז אייך זאגן, איי דאונט בעליוו איט, אבער איך האב עס אליין געזען, איך גיי דאך אלע יארן אין מקווה, עס פלעגט זיין געפאקט קינדער, מען האט געשווימען, מען האט געטאנצט, נישט דא קיין קינדער, שור, די מאמעס זענען אויפגעקלערט, איך האב זיי אלע מסביר געווען וואס גייט דארט פאר, עניוועי, ס'איז דא יעצט עפעס א רב אין בני ברק. וואס ער האט געהאט אן אייגענע שטיקל ישיבה, און מען האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער האט געטאטשט בחורים, יעצט האט מען אים געכאפט אין וויזשניצער מקווה אז ער האט דארטן ארומגעפידלט, און מען האט אים איינגעזעצט. די געימס זענען פאריבער, איך זאג נאר אז זאלטס איינזעצן הערש לייב הענדלער אויך און דעם חזר. עניוועי, איך האב שוין גערעדט מיט דעם וויינער דארט, דעם משגיח, זאגט ער ער קען אים גארנישט טון, ער איז דריי מאל אזוי אלט ווי ער. שוין, יעצט עמיר גיין צו א וויכטיגן פונקט. עטס געדענקטס מיט א יאר צוויי צוריק האב איך ענק געזאגט אז א בחור האט מיר געזאגט אז ער האט געקויפט א רייפל, פרעג איך אים וואס דארפסט עס האבן, זאגט ער דער רב וואס האט מיך מאלעסטעט, איך גיי אריין אין זיין בית מדרש, איך וועל ארויפגיין די ווייבער שול און איך וועל אים שיסן, פרעג איך אים זאג מיר וויפיל מאל האסטו שוין אזוי געשאסן מיט א רייפל, זאגט ער קיינמאל נישט, זאג איך אים זאלסטו נישט יעצט אויספרובירן, ווייל וואס גייט געשען איז וועסט כאפן פיר מענטשן אין די אויבן אן, און פונקט דעם רב וועסטו נישט כאפן, דער וואס האט דיך מאלעסטעט. האט ער געזאגט ביסט גערעכט און האט זיך אביסל אפגעקילט. די וואך קאלט מיך איינער אן, ס'איז געקומען צום צו אים אריין איינער אין די ביזנעס און ער פרעגט אים עט עני קאסט ווי קען מען קויפן א רייפל, א פיסטל, עפעס, פרעגט אים יענער די זעלבע שאלה צו וואס דארפסטו עס האבן? זאגט ער דער וואס האט מיך מאלעסטעט איך וויל אים איי וואנט טו בלאו היס ברעינס אוט. זאג איך אים הער אויס ביי לאו וואלסטו געדארפט אנקאלן די עף בי איי וואלסטו געדארפט פארציילן, איך ווייס דאך נישט ווער ס'איז אבער דו ווייסט דאך ווער. כ'וויל זאגן די רבנים, עטס האט ענק אזויפיל ארום געשפילט און ארום גע'שטשעפעט מיטן עולם, און עטס האטס געמיינט ס'וועט דויערן אייביג, מיט, מיט ברוך מותחין האט מען באפרייען מיט מיליאנען, וועבערמאן האט מען טרייען צו באפרייען מיט מיליאנען, אבער מיט דעם אלעמען, זאלטס עטס געדענקען איך האב ענק געזאגט די לעצטע סטעישאן וועט זיין, די חברה זענען אזוי צובראכן, אזוי צושאסן, דעי קודנט קעיר לעס, און זיי גייען גיין שיסן. פרעגט אים יענער, ווילסט גיין קויפן א ביקס? פאר די ביקס אליינס קען מען דיך דאך איינזעצן, קענסט דאך נעמען א מעסער. זאגט ער, זעסט דאס איז מיר נישט בייגעפאלן. יעצט נישט וואס איך וויל אויסלערנען דעם עולם וויאזוי מען זאל עס טון, באט איטס גאנא קאם טו איט עווענטשעלי, דער עולם איז אזוי אנגעווייטאגט. פרעגט דער ביזנעסמאן יענעם, וואס ביסטו אזוי אנגעווייטאגט? זאגט ער, קוק אהער. כ'האב געלערנט פלייסיג אין א ישיבה, איך בין נישט געווען דער בעסטער קאפ, האט מען מיך ארויסגעווארפן. מיין לעבן איז פאריבער, איך האב נישט קיין דזשאב, איך האב נישט קיין פאך, איך האב נישט קיין שפראך, איך, איך בין, איים א פלעיד אוט מען. וויל איך יענעם מיטשלעפן מיט מיר אין קבר. ענד דעטס עקזעקטלי וואטס גאנע העפן, כ'האב ענק געזאגט נאך פינף יאר צוריק, דאון די ליין, א פיו יערס פראם נאו, עט זיין ביי די אידן רציחה אזוי ביליג פונקט ווי ביי די גוים, ווייל מ'האט זיך ארומגעשפילט מיט יעדנס בלוט. ס'איז נישט נאר זיין בלוט, ס'איז זיין טאטנ'ס בלוט, זיין מאמע'ס בלוט, זיין שוועסטער'ס בלוט, זיין ברודער'ס בלוט, און מ'זאגט גראד אך דאס איז א משוגענע משפחה, דעם האט מען ארויסגעווארפן, איט דזשאסט איז נאט גאנע ווארק ענימאר, רבותי איך זאג ענק קלאר, הערטס אויף מיט ענקער רשעות, ווייל דער עולם איז שטערקער, ס'געווען אמאל אין סקווער, פאר צוויי יאר זענען זיי געקומען מיט מאטאר ביציקלעך אין חול המועד, און מען איז געקומען זאגן נאמען פון רבי'ן מ'זאל נישט אריינקומען אויף סקווער, האבן זיי געזאגט אונז פייפן אן דיך מיטן נאמען מיטן רבי'ן. זאגן זיי אז ס'וועט גיין מכות, זאגן זיי דעטס וואט וויער העיר פאר, און יעדער פון אונז האט א מאלאטאוו קאקטעיל אין די הענט, איינער לייגט אויף אונז א האנט איז דעם רבינ'ס סוכה מיט אלע חסידים ווערן אין איין מינוט אן פייער מיט מאלאטאוו קאקטעילס, דעטס וואטס גאנא העפן אויב זיי קומען מיט גבורה, לאמיך דיר זאגן, עטס האטס אזויפיל קינדער נעבעך ארויסגעווארפן, עטס האטס אזא חורבן געמאכט אז זיי זענען שוין אסאך שטערקער, זיי זענען שוין א מעס מעדזשאריטי, און איך בעט דעם עולם קליינערהייט צו זאגן פאראויס. האו יו שוד וואטש, זאלסט זיי וואטשן ווייל דער עולם איז פארווייטיגט און יעדער איינער זוכט א נקמה, ווייל היינט איז די זאך ווי מען זאגט ס'איז ליידער אינעם סיסטעם יעדער זוכט נקמה נעמען, קיינער זוכט נישט אז ער זאל ליבן דעם וואס מען האט ארויסגעווארפן פאר גארנישט ווייל דער ראש ישיבה האט געהאט א שלעכטע גיסטע, ס'קען זיין אמאל דער ראש ישיבה האט אים געוואלט מטמא זיין און ער האט זיך נישט געוואלט לאזן און זיך שטחי צו לאזן, ער גייט נישט אין ישיבה אז מען זאל אים מטמא זיין, סאו רבותי וואטש וואטס יו אר דואינג. דאס ענקער צייט איז שוין אווער. שוין, יעצט קען מען גיין ווייטער. אסאך מענטשן האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיר געזאגט אז דו האסט טאטעלי איגנארירט דעם גאנצן רעבינ'ס כ"א כסלו און דו רעדסט נישט קיין ווארט דערפון, ביסט דאך א תלמיד, מ'האט געמאכט אין די ארמארי, מ'האט געמאכט ביים שיף דארטן ביים ים, האסט עס ממש איגנארירט. האב איך מסביר געווען פארן עולם אזוי. אמאל איז געווען כ א כסלו א יום הצלה פונעם רעבן, היינט איז כ א כסלו געווארן א פאליטיקל מאוומענט צו ווייזן ווער עס האט מער כח, ווער עס האט מער פלייש, דעטס אלל איט איז. מען האט אריינגעלאזט טשאק שומער וואס ער איז דער גרעסטער מנוול, ער איז פאר די געי לאוס מיט על דזשי בי טי לאוס, אים האט מען אריין געלאזט ביי ביידע, שטעל דיר פאר, ביי ביידע, סאו וואס איז כ א כסלו? א פאליטיקעל מאוומענט. מען האט אמאל אריין געברענגט מעיאר לינדזי אין דעם רעבינס סוכה, דער רבי געזאגט איך איך וויל ארויס איך וויל נישט זיצן מיט א גוי אינאיינעם אין די סוכה, אונז האמיר נישט ארויס געהאט דעם רעבין, אונז האמיר געמיינט דער רבי איז א א מענטש וואס ער איז געווען ביזי מיט פאליטיקס, און ממילא האט מען אפגעלערנט שלעכט דעם גאנצן כ א כסלו, מען האט געמאכט דערפון א געהעריגן פאליטיקעל מאוומענט, ברענגט מען אריין טשאק שומער, ער איז געווען ביי זלמן לייבן קודם, הער איך. און ער איז געקומען צו אהרן און פרעגט אים אהרן, וואס הערט זיך ביי מיין ברודער? זאגט ער, השומר אנכי? השומר אחיך אנכי? איך ווייס דען? ס'שטייט זייער נישט גוט די אלע זאכן. ווער ס'ליינט אסאך וויאזוי כלל ישראל איז געפאלן אין די דזשענערעישאנס און די דורות, ס'איז נישט געפאלן פון היינט אויף מארגן. ס'איז נישט א איד וואס האט אויפגעשטאנען חצות און געזאגט תהילים איז געווארן נאכדעם א לינקער. ניין ניין ניין, ס'האט גענומען צייט מיט קלייניקייטן, און די קלייניקייטן האבן אוועקגעפירט די גאנצע קהילה פון וועג. סאו וואס איז היינט כ א כסלו? וואס דאנק מיר אונז דעם אייבערשטן אז מ'האט געראטעוועט דעם רעבן? וואס דאנקסטו דעם אייבערשטן אז מ'האט געראטעוועט דעם רעבן? אז וואס? אז דו מאכסט געלט יעצט אויפן רעבן, און דו טוסט כל עבירות שבתורה, און יעדעס אינגל איז געווען הפקר אין חדר, און יעדעס מיידל איז געווען הפקר, מ'נעמט פראגרעמס, מען לערנט נישט פון אייבערשטן, מען האט יו פי קעי, מען לערנט אינגאנצן נישט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, פארקערט מען זאגט לכתחילה ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי צו טראכטן וויאזוי די וועלט האט מען באשאפן, וויאזוי ס'האט זיך אליין חלילה באשאפן, מען מטמא דעם אויל פון די פך של שמן פון כהן גדול, די קינדער זענען כהנים גדולים, דער אייבערשטער קוקט אויף זייער עבודה, און מען מאכט א גאנצע דאס, א. צאמקונפט? ווילסט צאמקונפט? מאך א צאמקונפט און ווייזן די כוחות פון סאטמאר, מאך עס דעם פינף און צוואנציגסטן טאג פון דעצעמבער, אדער יאנואר דעם ערשטן, מאך עס אין א גויאישן טאג, און זאג ככל הגוים בית ישראל אונז קאמפיעט מיר, דעטס אלל. נוץ נישט אריין אז דאס איז א יום הצלה פונעם רעבן, מען האט געראטעוועט דעם רעבן. פאר דעם האט מען געדארפט געראטעווען דעם רעבן? אז ס'זאל זיך אויפשטעלן אזא מין דור האחרון וואס זאלן זיין ממש א כופר באלקי ישראל? ווי האט זיך א מענטש אפילו געטרויט אזאלעכע זאכן אריינצולאזן אין חדר און אין סקול? פאר אהרן און פאר זלמן לייבן איז דאס א גרויסע הצלה, ווייל זייער טאטע האט אפגעטארפט פון די גאנצע וועלט, ער זאל מאכן אפאר טאלער, און ער האט געהאט אפאר שליימען, אפאר מיליאן, און לויט וויאזוי סאטמאר האט אונטערדריקט דעם סיגוטער, וואלטן זיי ביידע געקענט, כ'ווייס, אפשר ארבעטן אין פאסט אפיס, און היינט זענען זיי געווארן די גרעסטע רבנים אין כלל ישראל. פאר זיי איז דאס א הצלה געווען, אבער פאר כלל ישראל? פאר אונז איז עס געווען א חרבן דער גאנצער כ"א כסלו. פון ווען מ'האט אנגעהויבן מיט די פאליטיקס, ענדיגט זיך עס אז טשאק שומער קען אריינקומען צו ביידען. און דאס וואלט שוין אויך נישט געווען דער גרעסטער חרבן. ס'איז דא א גרעסערע חרבן אז נחום ראזענבערג זוכט נאך א שול וואו צו דאווענען. נאר וואס? אונז האבן מיר אזויפיל רעדן, ביז נישט דער עולם וועט דערהערן, ביז דער אייבערשטער וועט דערהערן. דער אייבערשטער פרעגט כלום יש מי שמוחה על זה, זאגט מען יא, ס'איז דא דא מענטשן וואס האבן האטליינס און זיי רעדן און זיי זעלבסט פארדאמען עס, און יעצט נעמט זיך דער אייבערשטער צו די אלע חברה, כ'האב דעמאלטס געזאגט אז דער ראזענבערג האט אפן אום שבת זיין זיין וועדינג האל, בקיצור ראזענבערג איז דאך א קלין גיי, א מולטי מיליאנער איז ער געווען, און געשטארבן איז ער אבער אן אינטערהויזן, שאד איך ווייס א שיקעדיגער מאן אבער איך האב דאך נישט קיין רבינו תם'ס גאטשעס, ער איז מסתם געגאנגען מיט רבינו תם'ס גאטשעס, בקיצור. ער איז געווען איינער וואס יענער האט זיך אונטער גענומען אז ער האט עס סוב ליעסט און יעדע קאמפלעין איז געגאנגען צו אים בין איך געגאנגען איך האב אים אנגעקאלט איך האב אים געזאגט רבי איד לייג דיך נישט אין בעט מיט א מחלל שבת ווייל דער סוף שטייט נישט גוט האט ער געלאכט פון מיר היינט הער איך אז די עף בי איי האט אים אויפגעפיקט איך זאג נישט זיין נאמען ווייל איך ווייס נישט צו זיי האבן אים שוין אויפגעפיקט צו זיי וועלן אים אויפפיקן היינט האט זיך שוין געטוישט די מצב היינט זעהט ער שוין יא אז ס'איז דא א באשעפער און די שבת איז דאך א. נוקם ונוטר, דו ביסט מחלל שבת איז מחלליה מות יומת. אפשר מעג איך שוין יא זאגן זיין נאמען, ער הייסט אינדיג. ער האט מיך דעמאלט צוגעקאלט און געשפיגן אין פנים, ס'איז מיין, ס'האט גארנישט מיט ראזענבערג. ווייסטו וואס, אויב ס'איז דיין זאלסטו דיך וואטשן. אפאר וואכן שפעטער איז נעבעך זיין ווייב געווארן שטערבליך קראנק, איך ווייס נישט צו זי לעבט נאך צו נישט, האב איך אים אפגעקאלט, ס'הייסט מחלליה מות יומת, עס וועט דיר גארנישט העלפן, די תורה איז תורה און דער שבת איז שבת, דער שבת איז די מתנה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן און דאס קאכט. עניוועי, און אזוי גייט עס צוביסלעך. משה דוד נידריקמאן האט אויך געמיינט ער קען טון וואס ער וויל, יעצט איז ער אויכעט אויף די ליסטע, זענען אלע מיט דעבלאזיאו מיט די גאנצע חברה, די fbi לויפט זיי יעצט נאך, זיי האבן געמיינט דאס איז א הפקר וועלט, זיי האבן געמיינט טאקע ווייל דער אייבישטער איז א מאריך אף, איז לאט ער שוין צו אלעס, ער לאט נאך נישט צו, דער איז א פרייז טו בי פעיד פאר עווריטינג, איט זשאסט טעיקס טיים, איך וויל נאכאמאל בעטן די פירער פון די קהילות, די וואס האבן אריין געברענגט די יו פי קעי מיט די אלע זאכן, עטס פארטס נישט גוט, עטס ברענגטס אונטער כלל ישראל. סאיז דא א דזשורנאל וועגן געזאלין, סאיז זיי ברענגען ארויס מיט וויפיל ווייניגער מען נוצט געזאלין היינט, ווייל קארס מאכט מען שוין היינט וואס זיי פארן און ווען זיי שטעלן זיך אפ ברענען זיי נישט קיין געז. דא זייער אסאך זאכן וואס איז געשעהן. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. די באדאם ליין איז אז ער האט דארטן א קארטון. א זייער א שיינע פיקטשער ווי ס'איז דא א געז סטעישאן און ס'שטייט אז געז קאסט דרײַ דאלער א גאלאן און דער אייניקל פרעגט דעם זיידן דו ווי סטיל יוז דיס געז פאר קארס און ער ברענגט דארטן א פאמפ ווי מ'פאמפט וואסער קארס פארן אויף וואסער עס איז א קארטון נישט אינטערסאנט. איך וויל פרעגן דעם עולם ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען אונזערע אייניקלעך וועלן פרעגן, דו ווי סטיל אבזערוו ארטאדאקסי? דו ווי סטיל אבזערוו דזשודעיזם? אונז לערן מיר נאך תורה? חס ושלום, אזוי העט עס ליידער אויסזען. דער יונגער דור ווייסט שוין גארנישט וואס די תורה און וואס דער אייבערשטער וויל. וועגן דעם האלט איך, אפילו אונז קען מען זיך נישט מתגבר זיין אויף די גרויסע נסיונות פון די געלטער, האלט איך, אז די מלמדים זענען מחיוב צו רעדן אין חדר פון דעם אז מ'טאר דאס נישט טון. איי, איי, א קלוג אינגל העט פרעגן, רבי, נו וויאזוי נעמען מיר עס אונז? וועסטו זאגן, אונז זעמער ליידער אריינגעפאלן, אונז קען מען זיך נישט מתגבר זיין אויף די תאוות. ווען מ'כאפט א פעדאפייל זאגט ער אויך די זעלבע, איך ווייס אז מ'טאר נישט, פעדאפיליע איז אסור סיי מצד מענטשליכקייט און סיי מצד די תורה, איי פארוואס טו איך עס? הההההה איך בין פארכאפט, וואט שוד איי דו? באט נישט וועגן דעם וואס דו ביסט פארכאפט זאלסטו עס מתיר זיין. און זאגן ס'איז נישט קיין עוולה, איך האלט נאכאמאל יעדער טאטע מחיוב צו זאגן דאס קינד ביינאכט זאלסט וויסן מען פירט אונז אין באד, אונז זעמער אזוי ווי אין די אנוסים אין שפאניע, אונז פיר מיר אידישקייט באהאלטן אינדערהיים, ווייל עפענטליך מוז מען זאגן אז אהרן איז גאט און זלמן לייב איז דער צווייטער גאט און זיי האבן באשאפן דעם רבונו של עולם חלילה, און ווען נישט זיי וואלט געווען אן אומגליק, איך געדענק זריג ריק האט געזאגט ווען.

דעם רעבן וואס צו טוהן, מילא אז דער רבי איז געשטארבן, איז וואס איז געבליבן? איז געבליבן היינט די היינטיגע רעבעס אהרן מיט זלמן לייב, און דאס איז די אמונה תפלה וואס מ'האט אונז אריין געברענגט און מען קען נישט ארויס קריכן פון דעם, ווען אהרן וועט לעבן גענוג לאנג העט קומען א צייט וועסטו זאגן א ווארט אויף אים וועט מען דיך הרג'נען אזוי ווי די צייט פון דברי יואל, איך האב דעמאלטס אויך געטענה'ט מען קען נישט אויפבויען דעם דברי יואל מיט איין ליגנט, געזאגט. ווייל דעמאלטס העט גאנצע אידישקייט פאלן און די רבי האט די גאנצע צייט געשריגן. מיר האט דערציילט אמאל הרב געצל בערגער, ער האט מיר עס אליין פארציילט ווייל איך בין געווען אין לאנדאן, איך בין אנטלאפן ביי די סיקס דעי וואר און ער האט זיך געזארגט פאר די פֿערציק בחורים פליטים און ער איז געווען א ער איז א א שווער פאר רבי חיים משה פעלדמאן במילא האמיר גערעדט האט ער מיר געזאגט אז ער האט געבעטן דעם רבי מען זאל אריינלייגן אין די ישיבה אזעלכע מדריכים מחנכים און מסביר זיין דאס גדלות פון רבי'ן מיט אלעם און אזוי וועלן די בחורים האבן א שייכות

עס איז געווען א איד ר' ישראל זילבערשלאג האט ער געהייסן מען זאל האקן אויפן רוקן די פאר דעם היינטיגן ישראל דעם רעבן ווייל ער האט געהאט אן אפערעישן ער איז געווען מענדעלעס חבר און געווען דער גבאי ביי ר' מוישלע ביי ישועות משה האט ער מיר אמאל דערציילט אז ס'איז געווען אסאך פרדסים לעבן וויזשניץ געווען אזעלכע פרדסים פון אראנדזשעס און ער פלעגט גיין פארטאגס שפאצירן מיטן אמרי חיים דער אמרי חיים האט ליב געהאט צו גיין שפאצירן פארטאגס. און ער פלעגט זאגן אמאל פלעגט ער פ פלוצלינג נישט טרעפן דעם רעבן ער האט זיך ארויפגעכאפט אין הימל, זאג איך אים דו בהמה דו ס'איז דאך געווען אסאך ביימער האסט אים נישט באמערקט, ניין ניין ער האט זיך ארויפגעכאפט אין הימל, ער האט אמאל געפרעגט דעם רעבן וואו איז די רעבע געווען זאגט ער איך קום פון א ווייט פלאץ ער איז געווען א באיאנער ישראל זילבערשלאג און דארט האט מען דאך אויך געגלייבט אז די רעבע האט באשאפן חלילה דעם אייבערשטן די אלע אמונות תפלות, און די סוף האט זיך אויסגעוויזן אז מ'האט נישט געגלייבט מער זיינע באלאוניס, ווייל ער האט זיך גע'חנפ'עט מיט מענדעלען און נישט מיט סרול'ן, און נאכדעם האט ער אפגעפייגערט, און אזוי האט מיטגעפייגערט זיין גאט מיט אלעם. ישועות משה האט שוין געפייגערט, דער אמרי חיים איז שוין געשטארבן, דארפסט זייער וואטשן וואס מ'טוט, און איך האלט א יעדער זאל אינדערהיים האבן א שיעור קבוע צו לערנען די קינדער, מ'פארפירט אונז, מ'זעמיר אזוי ווי אין. שפאניען און די אינקוויזישאן, מען קען נאר האלטן תורה שטילערהייט, מען מוז גיין דאווענען צום שול ווי מיט זינגען דעם זעלבן נייניי ניגון מיט הקפות ניגון, אבער ס'איז פול אוו באלאוני, ס'איז שקר ווי די עבודה זרה די גאנצע זאך, פרעגט מיך איינער פארוואס כ'האב נישט גערעדט פון כ"א כסלו, ווען איך קען וואלט איך עס אונטער געברענגט, ס'איז גארנישט קיין יום הצלה, ס'איז א ביזנעס מאני מעיקינג ביזנעס וואס מען רופט גוים וואס זאגן אז מען מעג עובר זיין אויף אלע עריות שבתורה, און אונז מוז מען זיי געבן די פולע ווי מען זאגט די אויטאריטעט אז אונז זעמער מיט זיי. איך האף אז מיט דעם האב איך יוצא געווען די מחאה וואס ס'גייט פאר. און נאכדעם ווען א קינד וועט נאך פרעגן אוי אין וויליאמסבורג האלט מען נאך תורה, מ'לייגט נאך תפילין, מ'האלט נאך שבת, מ'לערנט נאך גמרא, מ'קוקט נאך אין א חומש, זאלט עטס אייביג געדענקען ס'איז נישט געשען אין איין טאג, איט דידנט העפן אין וואן דעי, ס'האט געדויערט יארן יארן וואס מ'האט מורד געווען אינעם אייבערשטן, מ'האט כופר געווען אינעם אייבערשטן, און נאכדעם האט דער אייבערשטער אנגעהויבן צוריק צו באצאלן. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען די UJO האט נישט געהאט קיין געלט. שבתי קאהן, ער איז דער שיינער איד דארטן אין סאטמאר און קליימער, ער איז דער שיינער איד אויף די מנובלים, און זיין דיין חזקי טייטלבוים האט געטאטשט די שוועגער, און ער איז אים מוציא מיט תקיעת שופר, איך האף אז ער האט אים מוציא געווען מיט דעם טאטשן די שוועגערן אויכעט, אויב נישט האט שבתי אליינס מוזן טוהן די זעלבע, עניוועי, נישט דאס וויל איך ארויסברענגען. וואס איך וויל ארויסברענגען איז, איז דעמאלטס האט מען נישט געצאלט געהעריג פאר משה דוד'ן, האט ער געוואלט ארויסגיין, שבתי איז אים א שוואגער, שבתי קאהן האט מיר דעמאלטס פארציילט, דעמאלטס ווען כ'האב נאך געדאוונט אין קליימער, ווען כ'האב נאך געמעגט דאווענען, האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן, איך לאז אים נישט אוועק גיין ווייל ער האט נישט קיין פרנסה, דעמאלטס האט נאכנישט געקענט גנב'נען די מיליאנען, עניוועי, און מ'האט גערעדט אהער, מ'האט גערעדט אהין, אינמיטן פרעגט מיך שבתי, טאמער ער וועט אוועק גיין זוך איך א מענטש, אפשר וואלסטו געוואלט זיין דער מענטש זאלסט עס איבערנעמען, זאג איך פאר שבתי איך וויל דיר עפעס מסביר זיין. איך, אזוי ווי יעדער, האב מיר מיינע עבירות, יעדער האט זיך געטון זיינע צרות מיט עבירות, אבער דאס איז פרטיות, דאס איז צווישן מיר און רבונו של עולם, אז מען גייט אריין אין די יו דזשי או, יעדע עבירה וואס דו טוסט איז פאר כלל ישראל א זעץ, ווער וויל אנהייבן מיט כלל ישראל? זאג איך אים איך שטיי נאך נישט אזוי נידריג אז איך זאל זיך מוזן זיך אנהייבן מיט כלל ישראל, איינער וואס האט זעקס יאר נישט קיין דזשאב און ער האט נישט צו עסן, אלרייט פאלט ער דורך, אבער ניין ניין ניין ניין, זיין היינט אן עסקן איז די ארגסטע זאך. ווייל דו קענסט נישט קומען צו די רבנים און זאגן מען טאר דאס נישט טון ווייל די תורה לאזט נישט ווייל די תורה איז אים נישט מחייב גארנישט, די תורה איז אים ווייניגער מחייב ווי עניטינג, האב איך אים דעמאלטס מסביר געווען ווער זוכט א פאזישאן וואס ער זאל זיין ריספאנסיבל אז ער האט אראפגעברענגט כלל ישראל, קיינער זוכט נישט אזא פאזישאן אין לעבן ספעשעלי נישט איינער וואס כ'מיין ער קען זיך מפרנס זיין ברוך השם דער אייבערשטער איז מפרנס אבער ער האט סאורסעס און דאס וויל איך דיר מסביר זיין די יו דזשעי האט נישט געמאכט קיין פרנסה. ביז מ'האט זיך אריינגעלאזט אין אראפציען די הויזן מיט די געי, מיט די אלע שמוציגע זאכן, מיט איבערדרייען זאונינגס, מיט ארייננעמען די מעיאר מיטן גאווערנער, מיט טוהן כל דבר אסור, און ממילא העט מען מאכן געלט, מען האט א פראגראם אז מען געט צו עסן פאר אלטע, נאר נאכנישט דא דער טראק וואס ס'פארט ארום, מען נעמט שוין אויף דעם יארן, הינדי קאון מיט אלעם, יא, ס'איז אויך א וועג צו מאכן א לעבן, באט עווענטשעלי. קומט אלעס ארויס. סאו די אלע וואס האבן גרויס מיטלייד אז מען פיקט יעצט אויף דעם מיט יענעם מיטן דריטן מיטן פערטן האטס נישט קיין מיטלייד. ווען זיי האבן געגנבעט געלט וואס מען האט דעדיקעיטעד פאר חינוך פאר אונזערע קינדער און פאר די אלע זאכן האט זיי אויך נישט געבאדערט אז אונז האבן מיר נישט ס'האט נישט געבאדערט הינדי קאון אז ס'דא אלטע אידן וואס האבן נישט ווער ס'געט זיי א ווארעמע מאלצייט ס'האט נישט געבאדערט משה דוד'ן און זעסט דאך מען האט איינגעזעצט פון די קאהן'ס ברידער, און משה דוד האט זיך געוואלט צוקריגן מיט איר, און נאך האבן זיי ביידע דיסיידעט, העי, פארוואס און פארווען, יענער זיצט דאך עניוועי, לאמיר אונז ווייטער מאכן אונזער ביזנעס, און דאס איז וואס דא גייט פאר, אבער עווענטשעלי, מען זאגט עווערי דאג העז איטס דעי, עווענטשעלי קומט אלעס ארויס, סאו משה דוד אונז האמיר נישט קיין גרויסן מיטלייד מיט דיר, מיר האמיר נישט קיין גרויסן מיטלייד מיט די אלע חברה, אבער איך פערזענליך אויף דיר האב איך רחמנות, ווייל איך. איי העפן טו בי יור סעקאנד קאזין, און איך ווייס אז דו ביסט אן אייניקל פון מהר"ם א"ש פונקט אזוי ווי איך, און דער מהר"ם א"ש און רבי מנחם א"ש האט אין טשעכין און סלאוואקיע געגרינדעט ארטאדאקסיע, און אוזשגאראד אין אונגוואר זענען געלאפן צום קעניג ער זאל געבן א באוויליגונג מען זאל נישט דארפן זיין אונטער די שטאטוס קווא. זיי האבן געברענט פאר תורה, זיי האבן געברענט פאר אידישקייט, זיי האבן געברענט צוריקצושטעלן ארטאדאקסיע. איז געשען א מגיפה, א פייער ביי כלל ישראל, און מען האט פארברענט. דעם שענסטן חלק פון כלל ישראל, און וואס איז געבליבן דאס ביסל דארף מען צוזאמקלויבן מיט די צוויי פינגער, און אז ס'איז געקומען אזא איד ווי דער סאטמארער רבי וואס האט צוריקגעשטעלט דעם אלטן ארטאדאקסיע פון דער היים, ס'האט דאך אזא מין חן דאס גאנצע וואס דער רבי האט צוריקגעשטעלט, מיט די אלע פראבלעמען וואס ס'איז דא און מיט די אלע צרות, האט עס נאך אלץ דעם שענסטן חן. גייט מען און מען נעמט אזא קהילה און מען צעצי. טרענט עס, מען צעצערייסט עס, מען דיסטרויט עס, משה דוד כ'האב אויף דיר גרויס רחמנות, מילא די אנדערע, זיי האבן נישט געוואוסט פון די אלע זאכן, זיי זאגן רבונו של עולם דאס האבן מיר נישט געוואוסט, מען האט אונז אריינגעשטעלט אויף א דזשאב האבן מיר עס געטון, הינדי קאון, דאס איז די אפשטאם פון די מלאכים, אמעריקען פיפל, וואס האבן נישט געוואוסט פון די אלע זאכן וואס דאס מיינט שלאגן פאר אידישקייט. נישט וואס איך זאג אז איך געב איר א ווי מען זאגט א רשות צו טוהן וואס זי האט געטוהן, איך טוה עס אקעיען וואס זי האט געטוהן נא, איך זאג עס נאר סתם סארקעסטיקלי, אבער דו ביסט דאך פון א שטוב וואס דו האסט געוויסט וואס דאס הייסט זיך שלאגן פאר אידישקייט פאר די ארטאדאקסיע, מהר"ם א"ש, ר' מנחם א"ש. דו זאלסט אזוי אראפברענגען כלל ישראל, אויף דיר איז געזאגט געווארן דער פסוק לא יאבה השם לא יכ. לאוי, סאו האסטו געגנב'ט אפאר טאלער, האסט א שיין הויז אין מאנראו, וועסטו פייגערן מיט אפאר טאלער, בעט דיינע קינדער זאלן אויפשרייבן אויף די מצבה כשנפטר אדוני אבי מורי זכר צדיק לברכה היה שוויו איז זיין ווערט איז געווען פֿיר מיליאן דאלער, סאו ביג דיעל, ראזנבערג איז געשטארבן אן אונטערהויזן און ער איז ווערט געווען א האלבן ביליאן דאלער, ביידע די זעלבע האבן אונטער דער ערד פון דעם. יעצט די פאלעטישענס ווען זיי זעען זייער שייגעצטע קומט ארויס ווילן זיי זיך חנפענען צום עולם. משה דוד האט ארומגעשיקט יעצט בריוו אין די האוזינג ווער ס'האט פראבלעמען זאל אים קאלן. דעיס האב איך שוין געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק אויפן האטליין, איך האב געגעבן א נאמבער פון די האוזינג, די נאמבער איז טו וואן טו טרי או סיקס טרי פאר וואן סיקס, כ'האב עס געזאגט, איך זאג נאכאמאל טו וואן טו טרי או סיקס טרי פאר וואן סיקס. סאו משה דוד וואס האסטו דיך יעצט דערמאנט? ווייל דו האסט פראבלעמען און ווילסט סימפאטיע פונעם עולם? אונז קען מיר דיר קיין סימפאטיע נישט געבן. דו ביסט אזוי גרויס און אזוי מעכטיג און אזוי שטארק אז דו האסט דעם אייבערשטן אראפגעברענגט. נו, שטעל דיר פאר ווי גרויס און ווי שטארק דו ביסט. צור ילדך תשי ותשכח קל מחוללך. דו האסט אראפגעברענגט דעם אייבערשטן, האסט אים שוואך געמאכט. האסט גענומען אידישע קינדער וואס זיי לערנען תורה, ביסט געלאפן דיך חנפענען צו דעבלאזיאו מען זאל אין די חדרים לערנען פון די אלע געי מיט מען זאל ליגעלייזן, כ'בין זוכער, די אלע זאכן האסטו געטון, שטעל דיר פאר וואסערא מען אף פאוער דו ביסט, דו מיינסט דו ביסט א מען אף פאוער, דו ביסט גוט מיט דעבלאזיאו? דו האסט דעם הייליגן באשעפער אראפגעברענגט, דו האסט גענומען דעם כתר מלכות פונעם הייליגן באשעפער און דו האסט עס איינגעטונקען אין צואה אין בית הכסא. דו מיט זלמן לייבן, מיט זאליקא, מיט אהרויניקא, יעצט מיט די אלע ראשי קהילות און די אלע רבנים וואס זיי שטערן נישט, זענען נישט זענען נישט מוחה, די אלע ברענגען אראפ דעם באשעפער'ס קרוין. יעצט זאל ענק נישט ארן דעם מין שפראך, ווייל אין של"ה הקדוש און אין אלע מוסר ספרים שטייט אז ווען מען זינדיגט איז כביכול נעמט מען דעם כתר פונעם הייליגן באשעפער, מען טונקט עס איין אין דעם ארגסטן טינופת, סאו יעצט זוכט משה דוד אביסל סימפעטי אז ער האט עפעס געטון אין די האוזינג, דו האסט דאך ארויסגעווארפן די אינגע לייט פון די אלע האוזינג, דו האסט דאך זיי איינגערעדט זיי זאלן גיין אויף סעקשן עיט, סאו יעצט זאל מען פיקסן די האוזינג? ס'איז א מורא'דיגער אומגליק וואס ס'גייט פאר, ס'איז נישט דא קיין מנהיגים, ס'איז נישט דא קיין פירער, דער עיקר איז מ'האמער א כ"א כסלו, א מזל עפעס האמער, ווייל אז ס'נישט דא קיין תורה און ס'איז דא משכב זכר און מ'מעג טון אלע עבירות שבתורה, א יונגל מעג ווערן א מיידל און א מיידל א יונגל, מיט וואס האלט מען זיך צוזאם? האמער כאטש איין טאג כ"א כסלו וואס דאס איז דער סימבאל פון צוזאמהאלטן די קליפות הטמאות, די מנוולים וואס זיי ווילן ס'זאל אנהאלטן משכב זכר, די רבנים וואס זיי געבן ארויס חתימות. Shame on you all, איינער קאלט מיך אפ א מענטש, ער האט גרויס מיטלייד, כ'האב געזאגט אז די רבנים זענען געשטאנען קאלטבליטיג און צוגעקוקט ווי מ'האט געלייגט א מענטש אין חרם פאר דעם וואס ער האט געשריגן אז מ'טאר נישט טאטשן קינדער, און ער זעהט ס'טוט מיר וויי, ער וויל ערלעדיגן מ'זאל עס אראפ נעמען, זאג איך אים דו פערד דו, אל תגזל דל כי דל הוא, וואס טייטש כי דל הוא, און אן עושר מעג מען גנב'נען, איז זאגן די ספרים אל תגזל. זל דל, זאלסט נישט גנב'נען דעם דל, כי דל הוא, די טייטל אז ער איז אן ארעמאן. א איד קומט נאך געלט אין שול, זאגט מען דער איד גייט נאך געלט, ער האט דאך זעקס הייזער אין ארץ ישראל. דעם כי דל הוא גנב'ע אים נישט צו, ווייל דו ווייסט נישט צו ס'איז אמת. דאס זעלבע דא אויכעט. אז דו גייסט מיר צונעמען דאס אז כ'האב מיך געבלוטיגט פאר'ן אייבערשטן, הרג'סטו דאך מיך אוועק. דאס איז דאך מיין גרעסטער כבוד, ס'שטייט אין די ספרים אז ביים יום הדין קוקט מען צו דער מענטש האט מיטגעמאכט פארן אייבערשטן, מ'האט מיך געשאסן, מ'האט מיך געוואלט בלינד מאכן, מ'לויפט מיר נאך אין אלע גאסן, כ'האב נישט קיין מנוחה, דאס ווילסטו אראפנעמען? ניין! דאס זאל בלייבן, דאס זאל דערשטיקן און דערווערגן די אלע רבנים וואס האבן מיטגעהאלטן און די אלע וואס האבן נישט מוחה געווען, איך בין עס נאר מסביר אז אזא פנים האבן די רבנים, אבער נישט איך וויל זאלן עס איבערדרייען, וואס נאך צען יאר וואס מ'רודפ'ט מיך און יעצט זאלן זיי עס איבערדרייען? נאו וועי! זאל זיי אלע באגלייטן, זיי און זייערע קינדער און זייער משפחה, ביז משיח העט קומען. יעצט בעיסיקלי ס'דא א איד וואס ער הייסט משה קצב, ער איז געווען די פרעזידענט פון ארץ ישראל, אין ארץ ישראל דארף זיין פריים מיניסטער וואס ער פירט דאס לאנד, און מ'דארף פרעזידענט, כבוד, און ס'איז געווען די ספרדים האבן געבויעט א פלאץ הייסט האולי לענד, און ער האט גע'גנב'עט געלט אונטערן טיש, ער האט פארקויפט אונטערן טיש, און מ'האט אים געכאפט און איינגעזעצט אויף זיבן יאר, אזוי ווי ער האט דאך קאנעקשאנס, און ער האט צוגעזאגט צוריק צו געבן אסאך פון די געלט האט מען אים געגעבן א שארט טערם דריי פיר חדשים און ווען איז זיין באפרייאונג? כ"א כסלו סאו די כ"א כסלו איז די באפרייאונג משה קצב דאס אלעס ס'האט מיטן רעבן זכרונו לברכה היינט גארנישט קיין שייכות ס'איז פאליטיקס משכב זכורם. שחיקת תאווה, און וועגן דעם האב איך עס בכלל נישט געמענטשענט, און קענסט זען ווי גרויס די סטרא אחרא איז. אהרן זלמן לייב זענען צוקריגט און זיי מאכן דעם פאליטיקעל טאג אין די זעלבע צייט ביידע אינאיינעם, סיי די ארוינים און סיי די זאלוינים, לכאורה וועט דאך נישט מאכן אינאיינעם, אבער די סטרא אחרא ארבעט אנדערש, ס'דא א חזר. ער הייסט מענדעלע ראבער, מענדעלע גומי, מענדעלע טייטלבוים, ער איז היינט ארויף, מען האט אים געבעטן ער זאל אונטערשרייבן קעגן נחום ראזענבערג, זאגט ער איך קען נישט, די אלע רבנים וואס זיי האבן אונטערגעשריבן זיי האבן דאך אונטערגעשריבן קעגן מיין טאטן אויך, זאגט מען ניין ווייל דעמאלטס וועט ער גיין צו די ארונים און ער וועט זיך דארט מאכן זיין נעסט און ער וועט געווינען, מען קען עס נישט צולאזן, ער ברענגט אונטער אידישקייט, מענדעלע ראבער וואס האט מעלעסטעד זיינע תלמידים. ביינאכט און ער איז געפארן אויף אמסטערדאם, ער איז ח ו, דאס האט מען געמעגט, נאר נחום ראזענבערג מוז מען אונטערברענגען, עניוועי ער האט אונטערגעשריבן, ער האט אראפגעברענגט מיט דעם זיין טאטענס כבוד, ער האט אראפגעברענגט זיין כבוד, און ברוך השם איך בין נישט געלאפן צו די ארוינים, ווי קען איך לויפן צו די ארוינים, מענדעלע האט דאך מיך אנגעכאפט, ס'הייסט דארט ווי די סטרא אחרא הערשט פארגעסט מען די גאנצע שטותים אהרן זלמן לייב און מ'גייט אינאיינעם, די טמא'נע טרייפענע פאליטישאנס. מיט די געגנבעטע געלטער, מיט ארויסווארפן קינדער, מאלעסטן קינדער, מ'האט ביי אהרן אין תלמוד תורה מאלעסטעט פונקט אזויפיל קינדער וויפיל ביי זלמן לייבן, און פונקט אזויפיל מיידלעך האט מען געפאטשקעט נעבעך. שוין, יעצט וועמיר גיין ווייטער. דער נר מערבי איז געווען אן עדות שהשכינה שורה בישראל. פארוואס? ווייל ס'האט געברענט די גאנצן טאג, ס'האט געברענט ביינאכט, און א גאנצן טאג האט געברענט די לעכט, צו ווייזן אז די שכינה רוהט דארטן. איך וויל ענק זאגן, פון דעם וואס מ'האט געלייגט בלוט פון א חזיר מיט א שטיק חזיר, מ'האט אנגעשפריצט תיקון הכללי, מ'האט אנגעשפריצט דעם עמוד אין אומאן און ביי ר' נחמנ'ס ציון, דאס איז א סימן שהשכינה שורה בישראל. פארוואס? ווייל כ'האב מיר קיינמאל נישט געקענט פארשטעלן ווי אזוי האט ר' נחמן געקענט בלייבן ליגן אין קבר ווען ישראל מאיר גבאי האט געוואוינט מיט שיקסעס. איך האב אים אליין געזעהן. כ'האב געקוקט אמאל פון מיין פענסטער, כ'האב געזען ווי ער גייט און א שיקסע גייט אים נאך, אמאל האב איך אליין געזען, כ'האב געהערט ווי א שיקסע שרייט, וואס האסט מיר געגעבן נאר פופציג, כ'ווייס, גריווענע צו דאלער, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס, וואס דו האסט אזוינפיל געלט וואס קענסט מיר נישט געבן, נאך ביסט געלעגן מיט מיר א גאנצע נאכט, דאס אלעס האט מען געמעגט, בין איך געגאנגען כ'האב עס פארציילט זיין ווייב, און כ'האב עס פארציילט פאר יעקב מאיר, שלעכטער, בעכטער, שמעכטער. איז געגאנגען יעקב מאיר לעכטער שמעכטער בעכטער און ער האט אים געגעבן א בריוו אז ער מעג פארן אויף אומאן ווייל ס'איז דעם רעבינ'ס א זאך. אזוי ווי איך בין שוין מסביר געווען, דעם רעבינ'ס א זאך אדער חסידות, דאס שטייט העכער פון די תורה, דאס שטייט העכער פון אלעם. יעצט אז קומט ר' נחמן און ער זאגט פאר ענק. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי? ער געבט ענק צוריק אלעס, ער ווייזט ענק וויאזוי ס'זעהט אויס ווען עטס קומטס אויף אומאן. קוקט וויאזוי ס'זעהט אויס, ס'איז דם חזיר ביי בית אמרי עס א חזיר, דאס איז וואס דאס איז, און יעצט מוזט איר ענק נעמען אין די הענט אריין, אמאל פלעגט מען פארן זונדיגן נאר זומער, היינט זונדיגט מען יעדעס טווענטי פאר סעווען, טרי הונדערט און סיקסטי פייוו דעיס א יער, און שטעל דיר פאר אז ס'קומט אזא מנוול ווי לעיזער ברלנד וואס איז א בועל אשת איש, און יעדער נעמט זיך אן פאר אים, דאס איז דאס חזיר, דאס דער אייבערשטער שיקט אריין דאס בלוט מיטן חזיר אינאיינעם, דאס איז לעיזער ברלנד, און דאס איז די אלע וואס זיי פארן דארט זונדיגן. ר' מעכל דארפמאן פלעגט איינשטיין אין פושקינע זעקס און פערציג, צימער נומער אכט, געהאט דארטן זיינע צוויי שקצים, סאלארטש פון אפריקע און מיימאן. דער קיצור, איין שיינעם טאג האב איך געהערט זאגן אז מ'האט גענוצט די מקווה. דעמאלטס האבן זיי נאכנישט געהאט קיין כשר'ע מקווה, גאנץ ברסלב האט באשטאנען פון עפעס א מקווה וואס פיש האט דארט געבויעט, ס'איז אפילו נישט געווען כשר. ס'איז נישט וויכטיג. האב איך געהערט אז פרויען האבן זיך גע'טובל'ט דארט. בין איך אראפגעפארן ביז אהין. כ'האב געהאלטן אינמיטן מאכן ערגעץ א מקווה, כ'דענק נישט פונקטליך וואו דעמאלטס, און כ'בין אראפגעפארן, און כ'האב געוואלט ווארענען די פרויען אז זאלן נישט זאלן נישט וואוינען מיט די מענער מיט דעם וואס האבן גענוצט די מקווה, ווייל די מקווה איז נישט קיין כשר'ע מקווה. קלאפ איך אריין. אין פושקינע זעקס און פֿערציק חדר מספר אַכט איז געווען דריי אדער פיר ספרדישע פרענקינע זונות, זיי האבן געמיינט איך קום מיט זיי זינדיגן, האבן זיי אנגעהויבן אתה רוצה ללכת, נו, כמה אתה משלם לי? בקיצור האט זיך אנגעהויבן, זאג איך אים אנטשולדיגט, איך בין ענק געקומען זאגן טאמער איר זענטס פארהייראט און איר ווילטס נוצן דעם מקווה לנידות עס איז נישט כשר, דערווייל זעה איך גארנישט, עטס האטס גענוצט דעם מקווה זאלטס קענען מזנה זיין, און כ'האב דעמאלטס מעורר געווען ברסלב. יעדער האט זיך אויסגעלאכט, נע, שפעטער איז אזוי, ווען נתן מיימון מיט סאלארטש האבן געוואלט מען זאל שוין ענדיגן די מקווה, האט שוין געוואלט ס'זאל שוין זיין, און איך האב זיי מסביר געווען אז מען דארף עס אנפילן, ס'האט הלכות, מי גשמים מוז מען אנפילן, האבן זיי זיך ביידע מיישב געווען, וואס ברויך מען איצט האבן נחום ראזענבערג, ער האט דאך שוין אפגעארבעט זיינס, ס'איז דאך שוין אלעס פערטיג, קומט צו מיר'ן נעמען דעם גרעסטן שטריק אין ירושלים, וואס ער הייסט מאיר סיראטא, וואס בשעת איך האב דארט געארבעט, א יאר צו אנדערטהאלבן יאר האט ער געגעבן א הכשר אויפן מלון, מלון שערי ציון, און דער גוי פלעגט אריינברענגען טרייפות. על כל פנים איך האב אים געזאגט, זאגט ער, און וואס קען מען טון בעסער? עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט די מקווה כשר. יעצט, איך בין דאך נישט דארט געווען ווען מען האט עס אנגעפילט, קודם דער צינור איז נישט געווען דער ארדענונג, די אלע זאכן, אבער איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם, דאס וואלט מען שוין געקענט לעבן מיט דאס אריינקומען בהמשכה. איך האלט ער האט עס בכלל נישט אנגעפילט, זיי האבן איבערגעלאזט די וואסער פון פאר א יאר. פון א יאר פארדעם, וואס מען האט עס אנגעפילט אינגאנצן שאובין בהמשכה וואס האט אויסגעפעלט פאר ראש השנה, און איך האב זיי געבעטן טוטס עס נישט, האבן זיי געזאגט זאל מען עס ארויסנעמען, איך האלט זיי האבן נישט ארויסגענומען דעם בור פון מי גשמים ווייל עס האט א בור תחתון, און זיי האבן זיך פארלאזט דערויף, און אזוי האלט עס שוין אן זיבן אדער אכט יאר, וואס איך האלט אין איין שריי, מען נוצט עס, עס קומען מענטשן דארט, עס קומען פרויען וואס זיי וואוינען שוין דארט, עס איז א פסול'ע מקווה, און איך בין אראפגעפארן צו מיכל דארפמאן און איך האב אים געזאגט וואס ס'גייט פאר. האט נתן מיימון מיט נחום סאלאטש מיך גענומען שרייען איך זאל ארויסגיין, זאג איך איך גיי ארויס, אבער איך קען דיר זאגן איין זאך, ס'וועט זיך נישט אויסלאזן גוט, און יעצט זע איך שהשכינה שורה בישראל, איך קען ענק זאגן ס'וועט ענק אזוי גוט נישט אויסלאזן, נישט מ'עט אריינלייגן חזיר וועט מען אריינלייגן מיט בלוט פון א חזיר, מ'עט נאך אריינלייגן אידן'ס בלוט, מ'עט הרג'נען דארט אידן, מ'נוצט א פסל'ע מקווה, ווייל מאיר סיראטא האט געזאגט ס'איז גוט. יעצט איך בין עס קיינמאל נישט געגאנגען נאכאמאל באקוקן ווייל מען האט מיך ארויסגעווארפן, זיי האבן דארט פאליס, למעשה אבער איך האב געהייסן איינער זאל באקוקן, איך האב א סיסטעם וויאזוי די וואסער קען אריינקומען, און לויט דעם סיסטעם דארף זיך עפעס אנפילן דער אוצר אויכעט, און יענער זאגט מיר דער אוצר איז ליידיג, דער אוצר מיין איך א מאגר, דער וואס עס זאמעלט צאם די וואסער, איז עס ביי מיר כמעט ברור, איך קען עס נישט זאגן ווייל איך האב עס נישט געזען, אבער עס איז כמעט ברור אז סיראטא האט זיך פארלאזט אויפן שאובין בהמשכה פון פאר א יאר, און קען זיין ער האט זיך גאר פארלאזט אז ס'נוצן די. נוצט נישט קיין פרויען, וואס למעשה נוצן עס יא פרויען, נאר ער קערט נישט. האט דער עולם א פראבלעם פארוואס מען האט אריינגעלייגט חזיר אין ר' נחמנ'ס ציון? אידישע טעכטער זענען זיך נישט מטהר דארטן לנידתה, און דאס איז די דם נדות, די דם חזיר. איך קוק וויאזוי ברסלב איז אפגעפארן, קוק אהער, לעיזער בערלאנד איז א באוואוסטער חזיר וואס איז דא אויף דעם הונדערטער מענטשן וואס זענען עדות, און הונדערטער פרויען, און מען נעמט זיך נאך אן פאר אים. האט אריינגעכאפט אלע ערליכע אידן פון ברסלב. אריינגעכאפט דעם מארגנשטערן. דער אמת איז, איך הער מענטשן, איך האב געזאגט ער איז א ערליכער איד, זאגן מענטשן ער האט דאך געהאט צו טון מיט א גט אויכעט, די וויזשניצער גט, ער האט געזאגט ס'איז כשר, ער קען שוין גיטין. דא האב איך געמיינט ער קען קבלה, ער קען שוין גיטין, ער קען שוין הלכות אישות אויכעט. און ממילא ווילט עטס וויסן וויאזוי רבי נחמן קוקט אויף אונז, קוקטס אן, דאס איז וואס רבי נחמן האט ענק געוויזן, מען ווייסט ווער ס'איז א חזיר, ווער ס'איז א פושע, דם נידות, דם חזיר, ס'איז גוט. איך וויל ענק זאגן איין זאך. ווי לאנג עטס עטס נישט אויסטרעטן פון דאס ברסלב אזוי לאנג עט נישט זיין גארנישט. יעצט הייב איך ערשט אן צו פארשטיין, עובדיה יוסף מ'האט אים געאפערט ער זאל זיך קויפן א פלאץ אזוי ווי באבא סאלי זאל מאכן א גן מ'וועט קומען ס'וועט זיין מענטשן קומען האט ער געזאגט עובדיה פאר זיינע קינדער איך וויל ליגען א בית החיים און קיינער זאל מיר נישט קומען איינער דארף א ישועה קען ער קומען זאגן א קאפיטל תהלים דארף נישט די שילן איך ברויך נישט די אלע זאכן און ער איז הונדערט פראצענט גערעכט. ס'ווערט א הענגאוט, נאכדעם ווערט א דראגס, און נאכדעם ווערט אפאר מאפיא, און נאכדעם איז עס פיניש. אומאן איז פיניש. איך טראכט אז ר' נחמן האט געזאגט ער וועט ארויסשלעפן פון גיהנום ווער ס'וועט קומען צו זיין ציון. איך פארשטיי נישט. א מענטש קען אנזינדיגן אלע עבירות וועט קומען צו זיין ציון וועט ער אים ארויסשלעפן פון גיהנום? דאזענט מעיק סענס. דאזענט מעיק סענס. שכר ועונש איז געמאכט געווארן אויף די וועלט ווייל מען מוז זיך איינהאלטן דעם יצר הרע. געקלערט א געדאנק, א מורא'דיגן געדאנק. אז מען גייט אויף א פלאץ ווי אומאן, וואס איז ברי היזקא מען זאל נישט נכשל ווערן. א אינגערמאן האט מיר פארציילט אויך אז א צוויי יאר איז געווען דארטן, און די גויטע איז געקומען אויסגעטון מיט די בריסטן און ארויסגעקומען, האט געהאלטן דאס קינד און געגעבן צו זייגן, און געזאגט איך וויל פון דיר האבן פיר הונדערט דאלער צו הונדערט דאלער, איך געדענק נישט וויפיל ער האט געזאגט, זאגט דער אינגערמאן איך בין געגאנגען אום ראש השנה איך האב איר געגעבן דאס געלט. די לעצטע זאך האב איך געברויכט זי זאל נאכקומען אין שול און זי זאל נאכשרייען כ'האב איר געטאטשט. און קען זיין ער האט זי טאקע געטאטשט אויכעט היינט ווייס איך שוין גארנישט. אז לעיזער קען טאטשן קען שוין יעדער טאטשן באט עניוועי. זאגט ר' נחמן הער אויס וועסט קומען צו מיין ציון זעהן דארטן די זונות מיט די אלע נסיונות און אז דו וועסט נישט נכשל ווערן אך דעמאלטס וועל איך דיך ארויסשלעפן פון שאול תחתית אבער נישט סתם דו וועסט קומען צו ציון? הא! א דזשאוק! א מענטש קען טון אלע מצוות שבתורה, אבער ער טוט איין עבירה, פאר דעם מוז ער באצאלן, און דער אייבערשטער איז נישט מוותר. ר' נחמן וועט אונז לערנען אז דער אייבערשטער איז יא מוותר, קום נאר צו מיין ציון. ס'איז באלאוני, ווער ס'האט עס נאכגעזאגט האט עס נישט געטארט נאכזאגן, און אז ער האט עס נאכגעזאגט האט ער עס פאלש נאכגעזאגט. און אז דו וועסט קומען דארט וועסט דיך צוריקהאלטן פון זנות. אה! ווייל דארט איז דאס פלאץ ווי מען קען באמת זיך מתגבר זיין אויפן יצר הרע, ווייל אז פאר א פישקע ציגרעטלעך אדער פאר צען דאלער קענסטו האבן א זונה א גאנצע נאכט און דו גייסט נישט אריין אין די דרכים, דעמאלטס קומט זיך דיר א געוואלדיגע הכרת הטוב און דעמאלטס איז דיר דער אייבערשטער מוחל אויף אלע עבירות. סאו כ'וויל נאכאמאל זאגן, ברסלב'ע חסידים, איר זענט זייער ביטער פארפארן. דאס אליינס אז יעדער נעמט זיך אן פאר לעזער בערלאנד דעם חזיר, דאס איז געפערליך. זיי האבן שוין אריינגעשלעפט מארגענשטערן. און זיי האבן שוין אריינגעשלעפט פון כפר אתא, מען האט שוין ארויסגעגעבן בריוון, דער כפר אתא האט דאך געבעקט זיין שוואגער אויכעט, חיים האלפערן, איז דאך די זעלבע באנטש מיט חזירים נאכאמאל און נאכאמאל, וויי קענט דיס סטאפ? לאמיר אונז זאגן פאר די חברה, ביסט א חלק פון כלל ישראל אבער ביסט א מנוול, ניין ער איז נאך גאר דער צדיק און ער האט נאך וואס אלטע צדיקים האבן געזאגט אויף אים, מען זאגט אז דער הייליגער חוזה האט געזאגט אז דער אייבערשטער וועט מיך זאגן איך בין א צדיק, וועל איך אים נישט גלייבן ווייל איך ווייס אז איך בין. נישט. טאמער דער אייבישטער וועט מיר שווערן אז איך בין א צדיק וועל איך גלייבן אז ס'איז אמת אבער נאר די מינוט. א מינוט שפעטער ווייס איך נישט וואס ס'וועט זיין. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, יעצט ווייסט מען נאכנישט ווער ס'איז געווען דער כהן גדול צו מתתיהו צו בן יוחנן צו יוחנן, און ס'ווייסט מען נאכנישט פונקטליך צו דאס איז יוחנן וואס איז געווארן א צדוקי צו נישט. קוק וואס א העלד ער איז געווען מיט זיינע קינדער, האט זיך מוסר נפש געווען. אונז פייער מיר פארן אייבישטן א יום טוב אכט טאג אלע אורך הגלות, און דער אור וועט אונז באגלייטן ביז משיח'ן, ויהי ביום השמיני. און דעסטוועגן דאך עט די ענד אוו די דעי איז ער געווארן א צדוקי, לויט אסאך וואס האלטן אז ס'איז דער זעלבער יוחנן פון שימש, ער האט משמש געווען אכציג יאר אלס כהן גדול, ס'הייסט ער איז שוין נישט געווען א יונגסטער ווען ער איז געווארן כהן גדול, און וואס איז געווארן און לבסוף נעשה צדוקי, ער איז אוועק אינגאנצן פון די חז"ל, ער איז געווארן פון די חברה וואס זענען געווען די צדוקים. פארשטייסט? און די גמרא קען עס אראפ שלינגען, און מען לערנט עס מיט די קינדער, און דא קומט אן אלעזר בערלאנד און מען נעמט זיך אן פאר אים, און איך זאג ענק אז סרולי מאיר גבאי דער זעלבער חזיר, איך ווייס, איך ווייס, איך האב דארט געארבעט, איך האב געס צוגעקוקט זיין ארבעט, ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם. איז במילא זאגט ר' נחמן איך ברויך ענק נישט, איך ברויך נישט דאס קומען, איך ברויך נישט דעם גרויסן האמפע טראמפע, איך ברויך נישט אז מען זאל פארקויפן דא דראגס, די גרעסטע פלאץ פון דראגס. ס'איז די גרעסטע פלאץ פון זנות, ס'א מחיה נעבעך, סאו ברסלב'ע חסידים רעגטס ענק נישט, דאס איז פשוט וואס דער אייבערשטער ווייזט ענק וואסערא פנים עטס האטס, דער אייבערשטער זאגט ענקערע שבתים און מועדיכם שנאה נפשי, איך האב עס פיינט, כ'האב פיינט דאס קומען אויף אומאן ראש השנה, כ'האב פיינט דאס גאנצע געשעפט, און בכלל נישט יעדער האלט אז נאכדעם וואס מ'איז געפארן אויף ארץ ישראל דארף מען פארן אויף חוץ לארץ, צו גיין וואס זענען יא געפארן צו גיין וואס זענען נישט געפארן, עט די ענד אוו די דעי גייען אלע תפילות ארויף נאר דורך ארץ ישראל, ענד עט די ענד אוו די דעי איז דא די מענטשן וואס זיי בארגן זיך אן געלט זיי האבן עס נישט צו באצאלן, ענד ס'שטערט צו דעם שלום בית, ס'שטערט די חינוך פון די קינדער, א טאטע האט מיר געזאגט, ער פלעגט פארן אויף אומאן, זייט ער האט געהערט וואס דארט גייט פאר איז נישט אויף מיין האטליין, טראכט ער ביי זיך איך וועל הערן דעם שופר ווי ס'בלאזט אינעווענדיג כ'על פליען אין אלע הימלען, נאך ביי די שמונה עשרה ווען מ'קען נישט ארויס גיין. און אינדרויסן וועט איינער זיצן און וועט זיך שפילן מיט מיין זון'ס אבר. נאט גאנא דו איט ענימאר, ער האט אויפגעהערט. חוץ פון דעם שרייט ער צו מיר, און איך זאג דאך דאס יעדעס מאל. ר' נחמן האט נישט געזאגט מען מוז יעדן טאג קומען צו נאך יעדע עבירה קומען. מ'וועט קומען מתפלל זיין, וועט ער אים א טובה טון, וועט אים ער אויסשלעפן ביי די בארד און פאות. איז לאמיר גיין צו שטאט. דאס מיינט אז מען מוז יעדן טאג קומען, יעדן וואך, יעדן חודש? קומען צום ציון? איז דאך א דזשאוק אויכעט. אין בית המקדש האט מען געמוזט קומען, האט מען אונז, ווען מען האט געמוזט קומען, די שלש רגלים, ביי ר' נחמן מוז מען קומען יעדע פאר טעג, איינער וואס איז שוין געווען דארט איין מאל, אויב דאס איז אמת וואס ר' נחמן האט געזאגט, וואס איך פארשטיי נישט וואס ער האט געזאגט און איך מוז נישט גלייבן ווייל וואס חסידים זאגן איז נישט אזוי וויכטיג און אין ליקוטי מוהר"ן שטייט עס נישט, אבער אויב עס איז אמת, נניח אז עס איז אמת, איז מען דאך יוצא איינמאל אין לעבן אויך, שוין געווען, און דער אמת איז. אז ווען מען זינדיגט נישט ווייל מען האלט זיך צוריק ווייל מען ווייסט מען איז געווען ביי רבי נחמנ'ס ציון און ער האט צוגעזאגט וועט ער אויסשלעפן פון גיהנום, דעמאלטס קען איך הערן וואס דא גייט פאר. סאו קוקטס ענק אן וויאזוי עס זעהט אויס, און נאכדערצו יעצט איז דא די פרשה פון לעזער בערלאנד, אזא שמוציגע פרשה, מען האט אריינגעשלעפט אלע רבנים זאלן געבן בריוו, וואס האסטו פון בריוו? וואס שטייט אין בריוו? אין בריוו שטייט אז לעזער האט נישט געזינדיגט? ווער ווייסט עס? וועלכע רב איז דארט געווען צו בעטן ס'מעם די גאנצע צייט? זיין אייגענע פרוי מיט זיין אייגענע זון נחמן זאגט ער האט יא געזינדיגט. סאו וואס זאגט דער בריוו? אז מען מעג זינדיגן און ווייטער בלייבן אן ערליכער איד? דאס איז דאך כפירה אין גאנצן שכר ועונש. צו וואס נאך זאגט דער בריוו? איך וויל פארשטיין וואס זאגט דער בריוו? אז ער האט תשובה געטון? קיינער האט נישט געזען אז ער האט תשובה געטון, ער האט מורא געהאט פאר די תביעות האט ער געזאגט, עס קומט זיך אים סקילה, עס איז גארנישט, דאס איז אויסגעבלאזענע אייער די גאנצע זאך, אז ער איז א בעל תשובה דארף ער יעצט אנהייבן תשובה צו טון און מען זאל זען ער זאל נישט נאכאמאל דורך. און ער בלייבט א בעל תשובה און נישט קיין צדיק. יעצט לויט דעם קומט אויס אז אלע אוהל'ס זענען א מצוה הבאה בעבירה, און ס'איז אן ערנסטע פראבלעם. די שאלה איז נאר צו ער קען פסל'ען אונז אזא זאך, ווייל ער בסך הכל איז געווען א שליח, כ'קען מיך נישט אזוי אויס פונקטליך. כ'האב געהאט אמאל א צינור, איך האב עס געטראגן אויף ארץ ישראל, אויף אוקריינע, און כ'האב אריינגעלייגט באטלעך פון פיש, געדארפט האבן אויף שבת פיש, די גלאז צוברעכט זיך, האב איך אריינגעלייגט אינעם צינור, שפעטער איך בין אנגעקומען דארטן מיר בייגעפאלן א פראבלעם אז כ'האב דאך שוין גענוצט, כ'האב עס שוין גענוצט, איז עס א כלי, ס'טייטש אזוי די גאנצע היתר פארוואס ס'נישט קיין כלי ווייל ס'אפן פון ביידע זאכן, אבער אז איך האב אריינגעלייגט באטלעך און כ'האב עס צוגעלייגט מיט אביסל קלעב, עס קען זיין אז ס'איז שוין גענוצט געווארן פאר א כלי און ממילא איז עס שוין מקבל טומאה, בקיצור כ'בין דעמאלטס געווען. אין אוקריינע, און אריבער געפארן אויף ארץ ישראל, איך האב עס דורך געשמועסט מיט אפאר רבנים, עס איז געווען א שאלה אזוי, ווען אן אנדערע טוט עס, נישט איך, קען מען זאגן, איך האב יענעם נישט געמאכט א שליח, לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, איך האב דיר געמאכט, זאלסט מיר טוען א טובה, נישט קיין רעה, דא האסטו דיך עס אליינס געטון, בקיצור די רבנים האבן געזאגט עס איז אן ערנסטע פראבלעם און מען קען עס נישט נוצן, ווייל עס איז שוין גענוצט געווארן אמאל פאר א קהלה, איך מוז ברענגען נייע צינורות. די שאלה איז צו די גאנצע אוהלים, מען דארף זיי נישט צוווארפן נאכאמאל ווייל עס איז געבויעט געווארן מיט זנות, און די שאלה איז צו מען קען זאגן ניין נע קיינער האט גבאי נישט געהייסן ער זאל גיין זינדיגן עס איז נישט געווען בעידן ער האט עס נישט בשעת'ן בויען האט ער נישט מזנה געווען ס'איז צו א שווערע סוגיא לאזטס מיך ארויס זעהטס איינער זאל עס מברר זיין. יעצט אין בני ברק איז געווען א מענטש וואס ער האט אריין געלייגט באלאנען פון געז, עטס געדענקטס דא געווען איינער טייטלבוים האט אויכעט אין די פראדזשעקטס געהאט באהאלטן געז אז ס'געהייסן גאזאלין האט ארויף גיין, ס'האט אויסגעפלאצט א פייער און ס'איז געווען אפאר קינדער געהארגעט געווארן צו מענטשן און מ'האט זיי געכאפט. רבותי יעדער איינער זאל וויסן מ'טאר נישט מסכן זיין דעם שכן, מאכן אים אין א סכנה, יעצט ס'דא נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא דער וואס ס'גייט ארום אז ער איז א בעלזער, אביסל מאדערן געווארן, ער הייסט נפתלי מאסטער. בקיצור, ער פארט ארום יעצט מיט א טראק אין ראקלענד קאונטי, מ'זאל פארלאנגען עדיוקעישן אין די סקולס, און ליפא שמעלצער העלפט אים צו, ער זאגט דארט א דרשה. יעצט באמת, איך האלט נישט ס'איז א שלעכטע זאך. ווייל ס'דא אמאל א יונגל וואס איז נישט מצליח אין לערנען גמרא איז ער מצליח אין ענגליש, איך האלט אז ס'איז זייער א גוטע זאך, דאס הייסט דייווערסיפיקעישן, ער האט מיך נאר געבעטן איך זאל אים מיטהעלפן, איך אים מסביר געווען מיט איין תנאי העלף איך דיר מיט, אז נישט עדיוקעישן הייסט מעט און אריטמעטיק און רייטינג און רידינג, נאר ס'הייסט אויך סעקס, ווי לאנג מ'וועט נישט לערנען מיט די קינדער סעקס וויל איך נישט האבן דערמיט צו טון, זאגט ער סעקס לערנסטו דאך, זאג איך אים יא אבער דו דארפסט אויך צוהעלפן, וועל איך דיר צוהעלפן צו לערנען מעט און ענגליש. ווייל סעקשול אביוז איז פונקט אזוי וויכטיג ווי צו לערנען גמרא און ס'איז אן א להבדיל ווייל אין די גמרא שטייט אז מען טאר נישט טון זנות, די גמרא זאגט אז משחק בתינוקות איז ברענגט אונטער די וועלט, ס'איז מסכת נדה, דארט מיינט מען נישט דאס גראדע אבער מען רעדט איינער האט חתונה מיט א מיידל וואס זי קען נאך נישט האבן קיין קינדער אבער ס'איז נישט וויכטיג און נאכדעם האב איך אים געטענה'ט אזוי איך אליינס בין געגאנגען פאר א GED נאך די חתונה און איך האב געפעסט קאלעדזש אויכעט, איך האב געפעסט סקול, נישט געגאנגען אין קאלעדזש צו לערנען אלע לימודים אבער איך בין געגאנגען צו לערנען אקאונטינג און איך ווייס מיין זון ברוך השם האט געפעסט מעדיקל סקול כאטש ער האט אויך נישט געלערנט קיין ענגליש איך האלט נישט אז עס לערנען פון די דריטע קלאס צו פון די פערדע קלאס איז די וויכטיגסטע זאך ס'איז גוט טאמער איינער האט א געפיל מער אין אריטמעטיק גייט ער זיצן איינגעלייגט אבער גיין מאכן דאס פאר לא אריינברענגען דעם גוי אין דעם נו דאס איז דאך די גאנצע זאך וואס אונז האבן אלץ געהאט אז אונז זעמיר געווען הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב. אבער איך האב אים געזאגט איך שטיי נישט מיט דערמיט, אבער אז דו ווילסט עס טון, איך בלעים דיך נישט. איך פארשטיי נאר נישט ווי קומט אריין ליפא שמעלצער? ליפא, איך וויל דיר עפעס זאגן, נישט אין יעדן טוילעט מוזטו זיין דער בית הכסא קלינער. כ'מיין, ליוו אפ יור עידזש ארעדי. איז למעשה ער פארט ארום און מ'ווייזט איבעראל אז מ'זאל פארלאנגען פון די סקולס. יעצט. געזאגט, ס'איז גאנץ א גוטע זאך, איך מאך עס נישט אוועק, און ער טוט עס, זאל ער עס טון געזונטערהייט. יעצט כ'זאג נאך א נקודה פארוואס ס'איז זייער וויכטיג, ווייל וויבאלד דו ווארפסט דאך ארויס דאס קינד, עט עני עידזש יו פיל קאמפארטעבל טראואינג הים אוט, יא אז ער קען נישט אפילו עי בי סי, קען ער דאך נישט, ער קען דאך נישט זיין אפילו א פאקער אין א גראסערי סטאר אזוי ווי די חברה וואס זיי קומען פון אווערסיס, וועגן דעם איז עס א גוטע זאך, ווייל די רבנים זענען דרעטליגערס מיט דרעקעס, וועגן דעם מוז מען עס האבן. סאו ער טוט עס, איך ווינטש אים הצלחה. יעצט איך וויל נאכאמאל געבן א מעסעדזש פאר דעם בעלזער רב, א גראבער אנגעפרעסענער פיפל א חזר, וואס ווען איך האב אים געזאגט אז ס'טוט זיך מורא'דיגע זאכן, איז געווען די ערשטע זאך וואס ער האט געפרעגט איז אז דער נחום ראזענבערג האט א פול, כ'דענק נישט זויס אויב האט עס מיר נאכגעזאגט אויף עברית. דו גראבער פערד, און אז איך האב נישט קיין פול. ה. ס'איז געווען אמאל איינער, ער האט געהייסן שלמה קיקין, האט אויסגעזען ווי ר' נתן יוסף, און איינער האט אים געוואלט געבן א זעץ פאר נתן יוסף, און געט ער אים א קלאפ אין רוקן, הע, שלמה קיקין! נתן יוסף דרייט זיך אויס, און יענער זעט, אוי, ס'איז ר' נתן יוסף, זאגט ער, אוי, אנטשולדיג! זאגט ער אים, ר' נתן יוסף, זאג מיר, און אז ס'איז נישט נתן יוסף, נאר ס'איז שלמה קיקין, קומט אים אזא זעץ! די זעלבע דא אויך, דער בעלזער וויל וויסן צי איך האב א פול, זאג, און אז איך האב נישט קיין פול, דארף מען מיך נישט אויסהערן, איך האב אזא הנאה, דער בעלזער כאפט מכות, די מלמדים אין תל אביב, ס'איז גוט. יעצט, איך האב געזאגט אז ס'דא איינער, וואס ער הייסט הערשל רוטנער, איך האב אים געשיקט א מעסעדזש, איך האב עס געזאגט אויפן האטליין אויכעט. דעם וועם ער האט מטמא געווען האט געוויינט צו מיר, איך האב אים געשיקט פאר העלפ צו שלום בניך, איך האב אים געבעטן גיי ארויס פון חינוך, האט מען אים געמאכט עפעס אויס מגיד שיעור, ער דארף שוין נישט זאגן קיין שיעור אויך נישט, ער קען שוין טאטשן בחורים אן א שיעור. קענסט מיר שוין אויסלערנען וויאזוי מען מאכט משכב זכר. עניוועי, לויט ווי איך האב באקומען יעצט פון ארץ ישראל שטיין שטייט אז ער איז פֿינף און זעכציק יאר אלט, אבער איך האב באקומען דעם נאמען פון אונטערן טיש, איך ווייס נאכנישט וויפיל אמת ס'איז, ער הייסט שמואל משה רוטנער, בן הרב הצדיק אהרן מרדכי רוטנער, ער איז א מורה צדק און מנכ"ל מחזיקי הדת, סוף גנב לתלייה. אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען שטייט אז ער איז אליין געקומען צו די פאליס אין מגרש הרוסים און ער האט זיך געמאלדן אז ער האט שוין געטשעפעט אסאך קינדער, אבער די אינפארמאציע האט מען שוין אייביג געוואוסט, נאר ס'איז קיינער נישט געקומען פאראויס צו קאמפלעינען. יעצט די דזשאדזש האט נאר פארלענגערט איינמאל און צוויי מאל אז מען האט אים געהאלטן אין די תפיסה ביז לאנג מ'איז אים חוקר, ווייל מען האט געהאפט אז מענטשן וועלן קומען קאמפלעינען. יעצט זיין לויער טענה'ט אז ער איז געגאנגען זיך מעלדן כאטשיג ער האט גארנישט געטון, ווייל איינער האט אים געסטראשעט ער גייט אים איינזעצן ווייל ער האט געטאטשט קינדער, האט ער געוואוסט אז אויב מען וועט אים אויפפיקן מיינט עס אסאך יאר. און איז ער געקומען און ער האט זיך מודה געווען, איר הערט? סברות אין בת היענה. למעשה אבער, סוף דבר הכל נשמע, מען לאזט אים יעצט ארויס און פריי, פארוואס? ווייל ס'איז קיינער נישט געקומען פאראויס, זעט אויס אז דער גראבער חזיר, דער בעלזער, דער אנגעפרעסענער הונט, און דאס איז דאך נאך רוטנער, ער האט נאך משמש געווען דעם ר' אהרנ'ן, ער האט משמש געווען ר' אהרנ'ן, און ער איז א דיין, ער איז אזא דיין ווי איך בין א דיין. דאס ווייס איך אז בשעת תשמיש האט ער אנגעזאגט זיין זון ער זאל אינזינען זיבן מאל יהקו מיט יקקו מיט ישמקו ווען ער איז דא געווען אין ניו יארק ער האט אים אויסגעלערנט הלכות חתן איך האב עס געהערט ווי ער לערנט אים אויס זייט איך האב דארט פארראכטן די בעלזע מקווה אין מאנסי הא וואס מזאגט שוין אויף עני רבי'ן איך גלייב שוין היינט אלעס. ער איז פֿינף און זעכציק יאר אלט. פון א גרויס חסידות. דו גראבער חזיר דו בעלזער רב דו טאטשסט די קינדער ווען דו זאלסט עס אפשטעלן וואלט עס נישט געווען איך ווייס אז דיין הויז בחור רינגל האט אפגעפעצלט דיין זון אהרן מרדכי'לען און דו לאזט אים זיין ביי דיר. יעצט ער הייסט שמואל מרדכי'ס און נישט הערשל און ער איז א ברודער. און ער האט אויף אלעם מודה געווען, ער האט געזאגט איך האב א שוואכקייט צו קינדער, און איך האב שוין געטאטשט אסאך אסאך קינדער, יעצט זיי זאגן ער איז א חרדי, תושב ירושלים, איך האב געהערט, כ'מיין איך האב דאך מיינע קאנעקשאנס, זאגן זיי ווער דאס איז, עניוועי, אין צייטונג שטייט נאר אז ער איז פֿינף און זעכציק יאר אלט, פון א גרויס חסידות. דאס איז דאך די זאך, די חברה זענען מודה, מיר האט איינער געזאגט א חזיר, אונז וויל מען מען זאל אונז כאפן, אונז ווי וואנט געט אוט פון דעם חושך, ווייל קיינער טוט נישט אט דעם. און ער זאגט משך די יארן האט ער געהאט אסאך קינדער, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דו גראבע חזיר, דו בעלזער רב, א רב ביסטו? דו ביסט א רעבע? א מנהיג פון חסידים? דו ביסט א קאווער אפ פאר חזירים, דעטס וואט יו אר. ניין, מען דארף אבער געבן כבוד בית בעלז. ר' אהרן האט אריינגעלייגט דא א ווארט, כ'הער זאגן אז ס'קומט גאר פון שינאווער רב דאס ווארט, כבוד בית בעלז, ס'איז שוין נישט דא היינט קיין כבוד, ס'איז שוין נישט דא קיין בית בעלז. ס'איז שוין אלעס געשטארבן, היטלער האט אלעס אראפגעווישט. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, איך האב דעם נאמען נאר פון אונטערן טיש ווייל אפישעל איז נאכנישט ארויסגעקומען, יעצט הכל מודים אז די מעגל סגור טוט א מורא'דיגע זאך, די סויקעט טעלעוויזשען, יעצט ס'איז דא אין ארץ ישראל ווי איינער איז געגאנגען עפעס קויפן אין א סטאר און ער האט זיך אראפגעבויגן אונטערן טיש און ער האט פשוט מיט זיין סעלפאון געכאפט א פיקטשער אונטערן טיש פון די מיידל וואס זי שטייט ביים רעדזשיסטער. כ'וואלט מסביר זיין פארן עולם איין נקודה, מ'לערנט נישט מיטן עולם חינוך, מ'פרעגט א קינד פארוואס מוז מען גיין צניעות'דיג, פארוואס טאר מען נישט האבן די אויבערשטע באטן אפן, זאגט זי ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג ס'זעהט זיך ארויס, רבותי ס'איז ראנג, ווייסט פארוואס ס'דארף זיין צוגעבאטענט, ווייל יעדער מענטש וואס ער וועט זעהן אז דיין באטן איז אויפגעבאטענט, עט נעמען זיינע צוויי אויגן און עט אנהייבן צו קוקן, דו ביסט מכשיל מענטשן. דער אמת איז צניעות איז אפילו אינדערהיים טאר מען אויך נישט אזוי גיין, נאר איף יו דאונט טיטש דעם די פראפער וועי, אז א זכר איז לוהט ער לויפט נאך נאך א נקבה דען יור נאט טיטשינג הים די די די פונקט די נקודה פנימית און די זעלבע דארף מען א מיידל פרעגט פארוואס דארף מען האבן ס'זאל צודעקן די קני ס'געמאכט אז ווען דו זעצט דיך אראפ הייבט זיך דאך אויף אביסל דיין קלייד. עס זאל די פיס זיך נישט אויפדעקן, ווייל דעמאלטס קען מען אריין קוקן צווישן דיינע צוויי פיס, איך ווייס נישט וואס מ'ען טרעפן דארט, מ'ען טרעפן א גאטשע, אבער וואטעווער מ'ען טרעפן, דאס איז נישט צניעות'דיג, איז למעשה מען דארף לערנען דעם אמת, ס'איז דא אזא קאמפאני וואס זיי טוען נוטרעליזירן, זיי קומען אריין, זיי זענען בודק דעם אפיס פונקטליך וואו ס'איז דא באהאלטענע אזאלכע זאכן, ס'איז דא מענטשן סעקרעטעריס וואס דורך זיי ווערט מען געוואויר געוויסע אינפארמעישאנס, אזוי אז דאס אלעס מוז ווערן גענומען קער ווי עס דארף צו זיין. איך האב געארבעט פאר פייוויש מענדלאוויטש אין בארדיטשוב צו מאכן א מקווה, מען האט דארטן פארקויפט פיקטשערס פון נאקעטע פרויען מיט נאקעטע מיידלעך, מען האט עס געשיקט אויף יוראפ, און דעמאלטס ווען איך האב איבערגעקערט, ווען איך בין עס געוואויר געווארן האב איך איבערגעקערט די גאנצע תלמוד תורה דארט און די מיידל סקול, אז די גאווערמענט איז געוואויר געווארן און זיי האבן אראפגעשיקט א קאמפעני וואס זיי נוטשרעלייזן ווייזן וואס איז געווען חינוך פון קינדער, סאו פון דעם ווייס איך ס'איז דא אזא זאך. כ'האב געוואלט זאגן נאך א סעיפטי זאך, מיין ווייב האט געקויפט לעכט, און ס'האט אזא פלעסטיק. ס'ווערט שוין אנגעהאלטן מיט א פלעסטיק. די פלעסטיק דארף זיין פייער פרוף. למעשה זי האט געלייגט די שוועבעלע לעבן דעם, און כ'האב געזען ווי ס'האט אנגעהויבן צו ווערן אויפגעלאזט די פלעסטיק. קען זיין ס'ברענט נישט אבער ס'לאזט זיך אויף. קומט אויס אז די פליסידיגע שאווע קען אנהייבן צו רינען און ס'קען מיטנעמען דעם פייער. כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז יעצט געווען א פייער אויכעט. איז די תירוץ איז אז יענער האט עפעס נישט געפאלאוט אינסטראקשענס. ליסען, די אלע בעלאוניס קען מען. צו יא, ווען מען צינדט נישט אן די לעכט וואלט עס נישט געשען, דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, ס'איז געוען יעצט א רעיפ אין באלטימאר אין די אידישע געגנט, ברוך השם זיי לערנען זיך אויך אויס אז מען דארף וואטשן, יעצט אבאמא, כ'האב געזען זייער א אינטערעסאנטע זאך אז ער האט זיך געדינגען עפעס א גאנצן אפיס מיט צען פארקינג לאטס מיט אלעם, זיי ווילן מאכן דעם נייעם פרעזידענט אויסזען ווי פאטאש, זיי'ן אנהייבן צו פארפירן, און יעדע זאך וואס ער וועט זאגן וועלן זיי ברענגען אין די צייטונג, איך האף אז ער'ט האבן שכל, ער וועט זאגן פאר די צייטונג אזוי ווי ער האט געזאגט פאר די ניו יארק טיימס, איך האב מיט דיר גארנישט, שטעל דיך אויפן קאפ און גיי ראוס. אז ס'שטייט אין חומש אז א שווארצער דארף זיין עבד לעבדים, וועסטו דאס נישט איבערדרייען. דער מסילת ישרים זאגט זייער גוט, ער זאגט די תורה, דער אייבערשטער זאגט, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדו, זאגט ער, דער אייבערשטער וואס האט באשאפן דעם יצר הרע קען זייער גוט זיין מהות און ער ווייסט גארנישט קען אים נישט שטיין אין וועג אחוץ תורה, און דאס וועסט נישט איבערדרייען, די זעלבע אויך מיט נאך אסאך ליידן, די אלע לינקע איד משה דוד נידריג מאמענטאל און געוואלט וואוטן וואוטן פארן, קודם כל אז עס שטייט אין די תורה עבד לעבדים איז אזוי געשען, דינקענס איז געווען מעיער אין ניו יארק? איז ווייפט אוט, ער האט אפגעהארגעט ניו יארק, אין דער רעאלעוואנט וואטשט היינט וואס מען טוט, ס'איז נישט קיין דזשאוק, אוודאי מאנדעלע און אפריקע וואו ס'איז פול מיט שווארצע, דארט קען זיין טויג ער, ס'האט געטויגט, און למעשה ס'שטייט מען טאר נישט שטעלן א פרוי אויף קיין שום משרה וואס איז, דא האט מען געוואלט אריינשטעלן מיסיס קלינטאן, אוי וואלט זי אראפגעברענגט אמעריקע, קוק וואס אבאמא האט געטון פאר מדינת ישראל יעצט, ער האט געמאכט א גאנצע וואוט אין די יו ען אז מ'זאל צוריקגיין, ער רעדט פון צוריקצוגיין צו די שטחים. פון פאר די זעקס טעגעדיגע מלחמה, נאכדעם וועט מען רעדן פון צוריק גיין צו ניינטין פארטי עיט שטחים, ס'איז ממש איז א חרבן, כלל ישראל איז אין אזא סכנה מען כאפט אפילו נישט אז די יו ען האט דאס געקענט טוהן, און ווען ס'קומט ווען אריין קלינטאן וואלט מען צוגעשפארט מדינת ישראל, נישט וואס כ'האב א פאראיבל אז מ'שפארט זיי צו, נאר וויי צו טראגן די אידן, דער רבי, דער הייליגער רבי, ער האט אויך געוואלט ס'זאל. אונטערגיין אבער נישט ס'זאל קאסטן אידן, דאס דארף מען האבן א נס בתוך נס בתוך נס, ווייל למעשה וואוינען דארטן מסתמא פינף זעקס מיליאן אידן, און די אראבער זענען אנדערטהאלבן ביליאן. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, כ'האלט מיך אין איין קומען פון סקווער, און כ'רעד מיט סקווער אינגעלייט, און זענען אלע מודה אז דער רבי איז נישט גערעכט, נאר זיי זאגן אז דער רבי איז אזא עקשן, אבער יעצט גייט אים דאס עקשנות קאסטן די רביסטעווע, ווען די באסעס קומען אריין זאל מען שרייען פוי דוד'ל! קומט אויפפיקן אידישע קינדער ווייל דעם משוגענעם דוד'ל איז בייגעפאלן אז זיי ברויכן נישט קיין חינוך? דאס געלט איז אונזער געלט! אונז האמיר נאכגעווארפן יעקב יוסף'ן די נאוטס! איינער פון די בעלי בתים וואס איך האב געארבעט פארן האט אים נאכגעווארפן די נאוטס ווייל ס'איז א מקום חינוך! דארף זיך שעמען מיט די גאנצע זאך! דערציילט מיר איינער, ער האט מיר נאכגעזאגט פון איינעם דירנפעלד, אז ער האט זיך געפירט אביסל אנדערש אין. סקווער ווי סקווערע מנהגים האט ער געזאגט הער אויס איך בין אן אונגערישער איד כ'האב מיינע מסורות האט דער סקווערער געזאגט אלרייט דיך וועל איך שוין לאזן אבער דיינע קינדער מוזן זיך פירן סקווער ווייל איך בין מקובל אז נאר אונזער דרך איז דער אמת'ער דרך אונז האמער מקובל אז יעקב יוסף איז געווען א קאמוניסט א ליגענער און א סעלפיש מען ער האט געוואלט נאר סקווער איבעראל דער אמת איז אלע רעביס זענען אזוי מאטעל איז אויך אזוי אלע זענען זיי אזוי. מען זאל נישט גלייבן יעקב יוסף'ן איין ווארט, טאמער האט ער דאס געזאגט איז ער א ליגענער, מען האט עס קיינמאל נישט געטארט צולאזן, קומען אונגערישע אידן בויען אויף אן אלטן איד וואס איז געבליבן אן קיין חסידים, נישט געהאט גארנישט אין קעלעראש געהאט איין משה גאלדמאן און ער קומט אן און ער גייט איבערדרייען אונגערישע אידן.

געהאלט. און דאס זאגט מען יעצט, רבי אהרן האט געמאכט א גאנצן שבת, און מען זאגט דער דברי יואל האט אויך אזוי געהאלטן, לאמיך דיר זאגן, דער דברי יואל איז געווען א איד א צדיק, ער איז נישט געווען א איד א פרעסער ווי אהרן, ער האט נישט געגעסן שחור על גבי לבן, און ער איז נישט געווען ביזי זאגן מיין זון איז נישט פון ראבער, און ער האט געוואוסט וואס ס'גייט פאר, און ער האט זיך געווייקט אין די יוז סטריט אין די סיגעטער מקווה, מען פלעגט זאגן מען זאל נישט אריינגיין אין יענע מקווה ווייל אהרן זיצט דארטן אין די לאקער. כ'דריי נישט קיין קאפ, אפשר האט דער דברי יואל אויך אזוי געטון, וואס מארגן וועט מען זאגן אז ווייל אהרן האט עס געטון האט עס דער דברי יואל אויך געמעגט טון, אז מענדעלע איז געווען א חזיר איז דער דברי יואל אויך געווען מענדעלע, אבער חס ושלום עפרא לפומיה, דאס איז וואס חסידות איז, ס'האט נישט קיין מקור, ס'איז נישט קיין גמרא, ס'איז נישט קיין תוס', מ'קען נישט מפלפל זיין, כ'האב אזוי געהערט, געהערט פון וועם? געהערט פון וואס? איך ווייס טאהשער רבי האט אמאל געפרעגט אריינגערופן די קאמיטעי ער וויל אריינברענגען דארט איינעם אויף טאהש, יענער איז געווען א אן אייניקל פון ר' מרדכי'לע, נאדווערנער און זיי זענען געגעסן שמיני עצרת אין די סוכה און זיי אפילו געשלאפן אויך. האט דער טאהשער רבי געפרעגט צו איך זאל ברענגען דעם מענטש, ער הייסט רבי חיים ברוך לייפער. האט מען געפרעגט פארוואס נישט, האט זיך איינער אנגערופן איך וויל נישט ווייל ער איז פרומער פון רעבן, האט דער רבי געזאגט וואס? איך וואלט עס אויך געדארפט טון, איך בין דאך אויך מקושר, אונזער הויזגעזינד איז מקושר צו ר' מרדכי'לע נאדווערנער, אז ער טוט עס וועט ער מיר כאטש יוצא זיין. ליגנטס מיט די בלאף. נאר דער טאהשער רבי האט אויך געמאכט זיין עקסידענט, ער האט געמאכט א ביטער מיסטעיק, מיילעך זאל זיך אנטוהן ווייסע קליידער, און העט מיט אים מיטגיין און פארטיג, יעצט קען מיילעך טוהן וואס ער וויל. יעדער וואס קומט צו חסידות פארלירט מען זיך. איך בעט אויך אז ווען דער עולם גייט אוועק, די לעכט ברענען צוויי דריי שעה, לעשטס אויס די לעכט, לעשטס עס אויס, ווייל די ווינט קען בלאזן, ס'קען איבערקערן, ס'איז שוין געווען אפאר פייערס, דו ברויכסט עס נישט האבן. איך ווייס דער דברי יואל, כ'האב אמאל געזען איינעם, א חשוב'ן איד, ביי די הקפות האט ער געזאגט נוסח סיגעט, ווייסט דער וואס סאטמאר האט דעם? דער רבי גאנץ צוגענומען ביי רבין האט אים געזאגט דיין טאטע האט דעיס נישט געזאגט, דו נעם וואס דיין טאטע האט געזאגט, זיין טאטע איז געווען דאכט זיך מער מקושר אויף דעעש, נעם וואס דער מראה יחזקאל האט געזאגט, אבער דער רבי דער רבי, מיין טאטע האט אזוי געטון טו איך אזוי, דו דארפסט טון אנדערש, דאס איז געווען דאס געוואלדיגקייט פון רבין, ער טאלערירט יעדן ערליכן איד מיט יעדנס מנהגים, חוץ ווען ס'איז געקומען צו ציונות ווייל ער האט געהאלטן אז דאס איז די תורה הקדושה, דאס איז. סקווירא פאר מען לאזט מען זיך אריין אין די דרכים און איך בעט נאכאמאל די אלע ווען זיי זעען די באסעס פון די פאבליק סקול קומען זאלן זיי שרייען פוי דוד'ל טווערסקי נישט ביים באס די באס איז גארנישט שולדיג די קינדער זענען גארנישט שולדיג ביי אים אין שטוב דארטן ווי ער איז איך ווייס נישט ווי ער זיצט דארטן פארטאגס אינדערפרי שייגעץ דוד'ל טווערסקי גיי אין דר'ערד דו באגראבסט אידישע קינדער און פון א רעבן זאלט עטס קיינמאל נישט גלייבן גארנישט טראסטס אים נישט אפילו ווען ער איז יעקב יוסף דאונט טראסט די מען פול אוו לייז. אויף דוד'ל זענט עטס מודה ער איז פול אוו לייז. ביי יעקב יוסף איז נישט געווען בעסער. ער האט געוואלט פירן זיין רביסטעווע, ער האט נישט געלאזט מען זאל קומען, יעדער זאל זיך מאכן עקסטערע שבת, כאטשיג ער האט ארויס געשלעפט אן עולם, ער האט געוואלט אז יעדער זאל דאווענען אינאיינעם, און ער האט געוואלט זיין דער באלעבאס פון די שטאט. למעשה דאס העט אונטערברענגען גאנץ סקווער און גאנץ טשערנאבל און גאנץ אידישקייט. שוין, יעצט העמער גיין ווייטער. ס'האט מיר דערציילט א ליטווישער ראש ישיבה אז דער ליובאוויטשער רבי איז אויך געווען געטריי פאר זיינע זאכן, גערעדט כסדר אז א ראש ישיבה זאל לערנען חסידות מיט בחורים מיט אלעם, כאטשיג דער בחור פארשטייט גארנישט, אבער ער איז געווען זייער געטריי, אבער ער איז געווען געטריי פאר זיינע זאכן בקום ועשה, אבער נישט אונטערצוברענגען יענעם, איז סקווער דאס איז נאך אזא רשעות, אין סאטמאר געדענק איך איינער האט געוואלט דאווענען אזוי און אזוי און אזוי, מען האט יעדן צוגעלאזט, מען האט נישט געמאכט קיין אישו פון די אלע זאכן. למעשה ברוך יואל מאירי, איר ווייסט איך האלט אז די אלע אידן וואס זיי דאווענען סקווער וואס זיי לערנען די עברי רעדן נישט אויף די עכטע הברה אזוי ווי זייער עלטערן, איך האלט זיי זענען בכלל נישט יוצא תפילה, זיי זאגן נישט די ריכטיגע ווערטער, ווער האט זיי געגעבן א רעכט אז זיי זאלן אזוי לערנען מיט די אונגערישע קינדער? וואט א שעים, נישט געבליבן איינער פון קאלאראש און נישט געבליבן איינער פון איבעראל ווי ער איז געווען רב, און יעדער מוז נאכמאכן קאלאראש, קען זיין דער אייבערשטער האט עס אראפגענומען פון די מעפ ווייל ער האט נישט ליב געהאט מען זאל זאגן אזוי. געוואלט מען זאל רעדן אנדערש. א פרייליכן חנוכה און א גוטן שבת.